א גוטן ערב שבת קודש פרשת בעלותך. כ'האב געוואלט נאר מעורר זיין א קלייניקייט. ס'איז געווען איינער געגאנגען אין מקווה און האט דארט נאכגעלאפן קינדער. קומט אריין דער מקווה איד און שרייט, דער חזיר זאל ארויסגיין פון מקווה. שרייט יענער, איך האב דען נישט באצאלט וויפיל יעדער? וואס פארדרייסטו מיר א קאפ איך זאל ארויסגיין? די זעלבע דא אויך. דער סרול האגער עמיצער האט אזוי נישט קיין סייעתא דשמיא. מען האט געשיקט עסטרייכער מיט נאך אפאר חברה זאלן קומען זאגן פון סקווער ער זאל נישט קומען צו די חתונה. נארמאל וואס ער האט געדארפט ווען טון איז. ער וואלט געדארפט זאגן איך וועל נישט קומען, און ער וואלט געדארפט אנזאגן זיינע ברידער זאלן אויך נישט גיין, ווייל מען האט אים געזאגט אז ער זאל נישט קומען, און ממילא וואלט אלעס דורכגעגאנגען שטילערהייט. ס'איז געגאנגען די בהמות, די אכטיגערס, ווייסט דעס, די פיצא פיי, זיי זענען אויכעט געשניטן אויף אכט, און זיי האבן ארויסגעגעבן א מורא'דיגן בריוו, אז אזוי ווי ס'איז דא מענטשן וואס זיי ווילן מאכן א פירוד ביי אונז אין די משפחה, און זיי ווילן אונז ארייננעמען אין זייער מלחמה, און מיר זאגן אז אונז זעמער נישט אין די מלחמה, און פארטיג. ווען דו געסט נישט ארויס דעם בריוו וואלט דיין טאטע געהאט אן עליה אין גן עדן. אזוי ווי דו האסט עס ארויסגעגעבן, דו האסט עס נאך ארויסגעגעבן אויף זיין סטעישנערי, האסטו אים אראפגעברענגט, ובקהלם אל תחד כבודי. קודם כל דער סקווערער איז שוין אויסגעוועפט, ער איז נישט ריספאנסעבל פאר גארנישט וואס ער טוט. סאו האסטו דיך נישט געדארפט אריינלייגן אין די מלחמה. און נאכדעם אפילו ווען ער וואלט יא געווען ריספאנסעבל, ער גראדע קיינמאל נישט געווען ריספאנסעבל, געווען אן אכזר א רשע, האט פארברענט אידן, נאר אפילו ווען ער יא ריספאנסעבל פאר וואס ער טוט, וואס האסטו געדארפט דאס ארויסגעבן אין די גאס, קיינער וואלט נישט גערעדט דערפון, און מען וואלט עניוועי געוואוסט, און ס'וואלט געווען שטיל. דאס איז די דרך פון שלום, נישט איך גיי ארויס און איך שלאג מיך מיט יענעם און איך זאג קיינער העט נישט גיין, האסט אריינגעשלעפט אלע ברידער אין די מושב. ענד ביי די וועי איך וויל דיר זאגן נאך א אינטערעסאנטע זאך סרול. קען זיין אזוי ווי עס איז נישט געלונגען די מיט יצחק שטערן'ס חרם מיט די אלע רבנים די אַכט און דרײַסיק צו וויפיל, קען זיין זאלסט צושטעלן דיינע אַכט ברידער די גאנצע פיצא פיי סלייס אַכט סלייסעס אפשר העט עס יא ארבעטן, קען זיין זאלסט נאכאמאל נעמען דעם חרם זאלסט גיין צו אלע ברידער זאלן עס אויך אונטערשרייבן, דעם פארשטארבענעם ברידער וואס דו האסט געהארגעט מיט דעם וואס דו האסט אים באגראבן אז ער האט געלייגט חרמות דעם קענסטו שוין נישט נעמען אבער קענסט נעמען זיין זון, געב ארויס נאכאמאל דעם. חרם, און אפשר וועט דאס העלפן כ'זאל צושפארן דעם האטליין, און אפשר וועט עס העלפן אז דו זאלסט נישט טאטשן מער קיין פרויען. יעצט איך גלייב נישט אז פנחס שלום'ס זון וועט אונטערשרייבן ווייל ער איז קלוגער ווי דער טאטע, באט עניוועי כ'וויל דיר דערציילן א קורצע מעשה, חיים משה שטאובער האט א זון וואס ער הייסט ליפא, ער איז א לץ, האט ער אמאל געזאגט פארן טאטן הויעך, כ'האב עס געהערט, ער זאגט אים הויעך, ווייסט טאטע ווען דו עפענסט פתח תקוה מיט צוואנציג יאר פריער וואלט איך געווען א נארמאל יונגעל. זאגט ער און טאטע ווען דו עפענסט עס פערציג יאר פריער וואלסטו געווען א נארמאלער טאטע דאס הייסט ער האט אויך געקענט נוצן פתח תקוה די זעלבע וויל איך דיר אויך דא זאגן סרול ביסט גאנגען האסט ארויס געגעבן א בריוו ס'האט נישט געארבעט געב יעצט ארויס נאך א בריוו אפשר וועט דאס צווייטע ארבעטן מען טאר נישט אויפגעבן האפענונג כ'וויל ענק עפעס זאגן ס'איז א גרויסע מעלה ווען מען האלט זיך אינאיינעם ברידער. אבער ס'איז א גרויסער חסרון אויך, ווייל אויב מ'מוז פארן מיט איין באן, און סרול איז א חזיר וואס ער האט זייער א שלעכטע היסטערי, אים האט אויך נאר ר' מאטעל איבערגעגעבן די רביסטעווע אין דארט ווי ער וואוינט אין מאנסי, דארט ווי די העדקוואדערס איז, וואלט נישט געהאט אן אנדער, פארשטייסט? איז למעשה וויל איך דיר זאגן, ס'האט א גרויסע מעלה, אבער ס'האט אבער געוואלדיגע חסרון אויך, ווייל וויבאלד ס'האט. פארט אלע אינאיינעם די גאנצע צייט, איז עס א מורא'דיגע פראבלעם, דער בריוו האט קיינמאל נישט געטארט ארויסגיין, די פריעריגע בריוו וואס מען האט געשריבן וועגן צדקות וואס דער טאטע האט געגעבן, דאס איז געווען א שיינער בריוו, אבער דער בריוו איז געווען א שמוציגע בריוו, און דאס האט אראפגעברענגט דיין טאטן. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם זייער קורץ ווייל איך מוז רעדן מער באריכות אבער יעצט איז שוין די צייט קורץ, איך וויל זאגן פארן עולם וואסארא פעיקערס און בלאפערס די גאנצע רבנים זענען פון שטאט, הערט אויס א מעשה, סאיז דא דא איינער האדערסטאדער זילבער ער האט א רעבעצין נאך ווען דו זעסט זי גיין אין די גאס וואלסטו געוויינט באט עניוועי סאיז נישט וויכטיג זי גייט מיט די בייערס זיין טאטע איז געווען אמאל א מגיד שיעור אין באבוב האט ער געשריגן אויפן באבובער רב און געהאט טענות פארוואס ער לאזט די פרויען זאלן גיין מיט שייטלען די דברי חיים איז דאך געווען קעגן שייטלען. דער באבובער רב געזאגט ווען דער דברי חיים וואלט היינט געלעבט און ער וואלט געווען קוק וויאזוי די מיידלעך גייען מיט די אייגענע האר זיי ווילן זיך נישט אפשערן וואלט ער געזאגט קינדערלעך שערטס ענק אפ טוטס ענק אן שייטלען עניוועי ס'איז נישט וויכטיג דער האדערסטאדער ס'האט נעבעך נישט קיין קינדער איז אן עקר און אביסל משוגע אלץ געווען נאך אלץ בחור איך געדענק דאך א ביטערע משוגענער געווען ער איז אויך געווען די וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן נחום ראזענבערג און דאס ברענגט אונטער אידישקייט ער מיטן שאפראנער חיה למעשה יעצט דא אזוי שטערנבוך איז געקומען די אהרונים האבן אים געברענגט עס איז א היט. די גאנצע שטאט איז ביזי, גיי אין די זאלוינים, ס'איז דא דא דער שייגעץ שטערן, דער וואס זיין זון טאטשט אין די האלוועי טאטשט ער דארטן די שכנים, און ער האט צובראכן די ווידיאו, דער שייגעץ שטערן וואס ער פירט דא אן אלע רבנים, ער מיינט ער האט א ווארט אויף יעדן, שטערן קענסט האבן א ווארט אויף אלע רבנים, אויף מיר גייסטו נישט האבן קיין ווארט, איך לאך פון דיר, און איך פאר גוט ברוך השם, יעצט וויל איך זאגן וואס איז געווען, מ'האט געברענגט דעם שטערנבוך, געגאנגען די זאלוינים זיי האבן עס נישט פארגינען זיי האבן עס נישט אויסגעהאלטן איז במילא זענען זיי האבן זיי אויסגעשטעלט צעטלעך אז דער חופר קברים האט אים א נאמען געגעבן חופר קברים און שוין למעשה איז זלמן לייב האט אים נישט געוואלט אויפנעמען יעצט איז געקומען א פרשה אז מלכיאל מלכיאל קאטלער דער וואס האט זיבעצן ווייבער זאלן ארבעטן פאר אים ער זאל קענען זיצן אין כולל דער מלכיאל קאטלער איז האט אפגעקאלט ר' זלמן לייבן פארוואס ער וויל אים נישט אויפנעמען זאגט ער ווייל ער איז דאך א חופר קברים. זאגט ער ניין מ'עט ערלעדיגן אז טאמער עט ער נישט גיין צו אהרן עט מען זאגן ס'איז נישט דא קיין קברים דארט איר הערט דאס איז עס וועגן דעם איז די רבי דער הייליגער סאטמאר רב איז אזוי שלעכט געפארן ווייל ער האט נישט קיין ערנסטע מענטשן אויב אהרן האט געווינען יעצט מארגן גייסטו געווינען אן אנדער האט נישט קיין ערנסטע מענטשן מען גייט ארויסקומען אז ס'איז נישט דא קיין קברים שוין טיהר את עיר טבריה אלע טויטע זענען ארויס און ס'איז שוין נישט דא מער איז געגאנגען האדערסטאדער זילבער האט האט פאריגע וואך געזאגט א דרשה איז א חופר קברים איז ער געגאנגען און מען האט אים אפגעשמועסט אז טודרוס טודרוס טאר נישט זאגן אז סאיז דא קברים ווייל דעמאלטס וועט ער קומען צו די זאלוינים און די זאלוינים נעמען אים אויף נאר אז ער גייט נישט צו אהרן'ען איר הערט וואס דא גייט פאר איז געגאנגען אן ערנסטער רב כהאב אים ריקארדעט ער זאגט כהאב אים אנגעקאלט כהאב געפרעגט טודרוס, ביסט אינגאנצן משוגע? ס'איז שוין פלוצלינג נישט דא קיין קברים? זאגט ער, נעמט זיך שרייען, ניין ס'איז נישט דא קיין קברים, דאס איז דאך דער אלטער סאטמארער סיסטעם געווען אלע יארן, ווער ס'האט געשריגן העכער דער האט געווינען, און אן ערנסטער רב דא וואס ער געווען ראש ישיבה אין סאטמאר אין ירושלים, דער טאקאיער רב, און מ'האט געוואלט באגראבן דעם טאקאיער רב. עזריאל אריין געגאנגען און ער האט דערציילט פארן רעבן אז ער האט געזאגט ביי די התאחדות אז ס'איז דא מיי פאשטעטונג איז געווען די א פארשפייז אין אלע חתונות האט ער געפרעגט וויאזוי איז דא אזויפיל מיי פאשטעטונג די בהמה האט דאך נאר א קליינע לעבער בקיצור און מ'האט עס פארציילט פארן סאטמאר רב געגאנגען עזריאל האט געזאגט פארן רעבן די רעבע ווייסט פארוואס ער טוט עס זאגט די רעבע ניין איך האב נישט קיין השגה זאגט ער ווייל ער גייט זיך עפענען א לעבער פאבריק און די רעבע האט אים ארויס געווארפען האט מער נישט געוואלט רעדן צונעם און א יאר שפעטער האט נאך א רב געזאגט אז די רעבע האט אים געזאגט הער וואסער א שייגעץ ער איז, ער וויל עפענען א לעבער פאבריק מוז ער זאגן א מעשה טריפה, קענסט דיך דאך עפענען ס'איז דא גענוג א מארקעט, דעיס זענען געווען די חברה וואס מ'האט פארקויפט פארן רעבן וואס מ'האט געוואלט, איז למעשה איז דא איז אויך די זעלבע מ'פארקויפט פארן עולם וואס מ'וויל, נאר ליידער ליידער דער עולם איז היינט אזוי אפגעקילט פון גאנץ חסידות מיט אידישקייט, איך רעד מיט די אלע מענטשן וואס זענען אין די תורות זיי גלייבן שוין נישט אז ס'איז געווען א רעבע זיי גלייבן גארנישט וואס מ'דערציילט. זיי גלייבן גארנישט וואס מען דערציילט, ווייל זיי זעען וויפיל פאלשקייט דא גייט צו. און ווען געגאנגען יעצט געגראבט מען שוין נישט קיין קברים, גראבט מען יא קברים? וואטס גאוינג אן היער? ממש מען איז מכחיש סדרי בראשית. דאס איז אונזער פראבלעם, און דער שאפראנער שטייט צו צו דעם, און יעדער מוז מיטהאלטן ווייל דער שאפראנער איז דאך א מחותן מיט זאליקאן, ער האט דאך אים געגעבן דעם זון יענקי בער וואס האט אים געמאכט א מולדת חוץ מוז מען דאך דעקן דעם חאזעריי, דעטס וואטס גאוינג אן היער. כ'וויל ענק זאגן איין זאך, נישט די ציונים און נישט די סמך מם האט געקענט אזוי צוגרינד לייגן דעם רעבן מיט זיין האראוואניע, ווי אהרן און זלמן לייב האט עס צוגרינד געלייגט, און מיט די פאר רבנים ארום און ארום וואס יעדער טראגט. ברוך השם דער יום טוב שביעות איז פאריבער און ברוך השם ס'איז געווען מורא'דיג סעיף, ס'איז אנבעליוועבל, איך באקום דאך טעלעפאן קאלס, איר פארשטייט פונקט ווי מ'פלעגט טענה'ן אויף מיר אז איך בין א מנוול מיט די אלע אנדערע זאכן, און יעצט אז ס'ווייזט זיך אויס אז די. קאמיוניטי געווארן זייער שטארק סעיף, ס'איז געווארן א נייע זאך, מען קאלט אפ ר' נחום, דאנק אייך, איר מאכט א גוטן דזשאב, זיי האבן מיטגעהאלטן, איין רב זאגט מיר, ביי אונז איז טאקע נישט געווען א איד וואס האט אויסגעהערט קריאת התורה ביידע טעג, שבת איז אן אנדערער געווען משגיח, דעי אר נאט וואריד אבאוט רעלידזשעס אייטעמס ווען ס'קומט אז מען זאל אידישע קינדער חלילה מכשיל זיין, אבער עניוועי, וואס איז געווען איז אז אין ארץ ישראל האט א רב ארויסגעשטעלט א צעטל אז אזוי ווי אלע יארן, שבועות איז געווען די נידריגסטע זאך, ווייל מ'איז דאך אפן א גאנצע נאכט, איינער ענדיגט תיקון ליל שבועות דעמאלטס, איינער דעמאלטס, איז בקיצור האט ער זיך מיישב געווען אז דאס יאר גייט עס נישט זיין אפן דריי טאג, עס גייט נישט זיין אפן, האט געשריבן יידיש א שיינעם בריוו, ארויסגעשטעלט ביי די טיר אז נישט שבת און נישט יום טוב וועט זיין די מקווה אפן, דאס הייסט אווערנעס. יעצט, עס קאלט מיך אפ איינער פון די נאנטע גבאים דארטן ביי דעם קאס, דער פון ראס סטריט, ער רופט זיך דער שינסקיער, בקיצור, און ער זאגט אז דער רב האלט אויפן גוסס בעט ער, ער האלט ביים פייגערן, זאג איך מיר זאל ער פייגערן א שיינע ריינע כפרה, מחלליה מות יומת, זאגט ער ניין ער פילט אז ס'האט צו טון ווייל ער האט מיך מבזה געווען פאר גארנישט, ער האט עס נישט געוואלט טון האט דער יצחק שטערן האט עהם משוגע געמאכט. זאג איך הער אויס ער האט איין ברירה, זאל ער ארויסגעבן א צעטל, דאס וואס ער זאגט פאר דיר זאל ער ארויסגעבן בכתב, און ער זאל אויך שרייבן עס טוט מיר לייד פארוואס איך האב מבזה געווען א מענטש פאר גארנישט, איך האב אים געטרייט אונטערצוברענגען אז די קינדער זאלן נישט האבן קיין רעכטן, און איך טו תשובה דערויף, און איך געב דעם מענטש א פלאץ צו דאווענען ביי מיר אין בית מדרש, איך פייף זיך אויס פון יעדן, און נאכדעם דארף ער נאך איבערבעטן אויכעט, ווייל ער האט דאך מיר געמאכט א גרויסן היזק, אזויפיל יאר נישט געהאט וואו צו דאווענען, קאסט טויזענטערס דאס אלעס, דעמאלטס קען מען זיך אראפזעצן און רעדן. זאגט ער ניין דאס קען ער נישט ווייל ער האט מורא פאר סאטמאר, זאג איך הער אויס אז ער האט מורא פאר סאטמאר זאל ער פייגערן האט ער נישט קיין מורא מער פאר קיינעם כ'האף נאר ער האט א גוט שטיקל קרקע ערגעץ ער זאל האבן ווי צו ליגן קומט זיך אים נישט די רחמנות געפילן וואס מיר איז אויך געווען א רחמנות און עטץ האטס ענק פאר גארנישט אנגעטשעפעט מיט מיר יעצט איינער פרעגט מיך א בעלזער חסיד פארוואס איז סאטמאר אזוי געפאלן דא האבן זיי געשטעלט צו א סאטמארע פון א אייניקל פונעם ברך משה ער זאל ווערן א חייל, דא האבן זיי צוגעשטעלט דאס מיט יענץ, די אלע קומען אויף ארץ ישראל, זיי ווייסן דאך, דער רבי האט דאך די אלע זאכן נישט געוואלט, וואס איז געשעהן מיט זיי אז זיי זענען אזוי ביטער געפאלן, דער רבי לעבט נישט אינגאנצן דרייסיג פינף און דרייסיג יאר, און ער זאגט מיר קוק אן חבד, חבד לעבט אויכעט כמעט אזוי לאנג נישט וויפיל דער רבי, און זיי האבן די סאלדאטן, זיי וואקסן יעדעס יאר, זאג איך לאמיך דיר מסביר זיין פארוואס, כ'וועל דיר מסביר זיין. דער רבי איז זייער אן ערנסטער מענטש, אבער געהאט איין פראבלעם, ער האט נישט געהאט קיין איין געטרייע מענטש ארום און ארום, דאס טייטש ווער ס'איז געווען געטריי און ער האט נישט מיטגעשטימט מיט דעם גראבן חזר עזריאל גליק און מיט די רעבעצן, דעם האט מען אנגעדרייט אויף אים א גאנצע מעשה, מען האט אים נישט אריינגעלאזט, און א נארמאלער מענטש האט זיך נישט געזוכט אריינצוגיין, ווייל ער איז נישט געווען אינטערעסירט, ער האט געוואוסט מ'האט דא צו טון מיט מאפיא, נחשים ועקרבים, זאלן זיי זיך הענגען און ברעכן קאפ, ממילא וואס איז געווארן איז אז. מינוט ווען דער רבי איז געווארן שוואך און אנגעהויבן קראנק צו ווערן האבן אפאר מאפיאנערן פארכאפט די גאנצע זאך. יעצט ס'דא דא דער יצחק שטערן, דעם האט מען געברענגט פון ענגלאנד, ער איז געווען א גנב דארט, ער האט אפגע'גנב'עט די גאנצע שטאט, ער איז שולדיג געווען געלט, ער האט מבזה געווען מענטשן פאר גארנישט אויכעט, ער אליינס איז אויכעט א נואף, ס'איז געווען עפעס איינער געגאנגען דארט מיט א שיקסע, איז געוואויר געווארן, האט ער אויסגעקלאפט דערויף, יענער האט געבעטן איך טוה עס נישט איך בין דורכגעפאלן, הרג'ע מיר נישט א שטוב מיט זעקס קינדער, ניין ער וויל ווייזן ער איז באלעבאס, ס'איז נישט דא ביי כלל ישראל אזא אזא אומן שפייל, אזא משפחה בזויה גרועה אזוי ווי די שטערן משפחה, דער אלטער איז געווען א דיין, דער סיגעטער האט אים געזאגט אז ער דארף האבן עפעס א גט ער זאל אים ערלעדיגן, האט ער אים עס ערלעדיגט, ער האט געטוהן וואס מ'האט געוואלט. זיי האבן צוגעזאגט פרנסה פאר די קינדער. איינער פון דעם שטערן הייסט אפרים שטערן, זיצט ער אין ארץ ישראל, ער איז אוועקגעלאפן פון דא ווייל משה טעראריסט פרידמאן מיט אנדערע האבן געכשר'ט מיליאנען, מען האט זיך געכאפט, האט מען אנגעלייגט אלעס אויף אים און ער קען נישט אריינקומען אויף אמעריקע, האלט מען אים דארט אויס. דאס איז מיט די גאנצע משפחה, שמוץ שמוץ שמוץ. ס'איז געווען דא א פרוי וואס זי איז געווען דעם סקולענער רבינ'ס, דעם היינטיגן סקולענער רבינ'ס ווייב, איז אויך געווען אזא שמוץ ים ווי די אלע שטערן. ס'איז א משפחה בזויה, און דערפאר דעם סקולענער רבינ'ס קינדער ארום און ארום זענען אויכעט אלע א קופה של שרצים בזויה, קומט ער דער דארט פון מאנטריאל און שרייבט אונטער אויף מיר אז איך זאל נישט האבן א שול ווי צו דאווענען, בשעת דער מענטש קען מיך אפילו נישט. איינער האט מיר געזאגט, זאגסט אייביג מ'האט אונטערגעשריבן מ'קען דיך נישט, פארוואס גייסטו דיך נישט באווייזן פאר די מענטשן אז זאלן דיך יא קענען, זאג איך אים דו נאר דו. זיי ווייסן פונקטליך ווער איך בין, זיי ווילן נישט וויסן ווייל ס'איז דא מענטשן וואס פירן אן א טעראריסטישע אקציע. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער שטערן איז געגאנגען צו ישראל האגער המצרי, ער האט זיך איינגערעדט אז נחום ראזנבערג איז א וויזשניצער און אז כ'וועל פארלירן וויזשניץ וועט זיין א גאנצע אומגליק חלילה, האט ער געזאגט, דיין טאטע גייט אראפ אין די היסטערי אז ער האט געהאט א פסול'ע מקווה דרייסיג און פינף און דרייסיג יאר. און במילא לאמיר אונז אראפברענגען נחומ'ן אזוי ווי ער וואלט געווען דער לעצטער הונט אין די שטאט, און במילא וועט זיך קיינער נישט רעכענען מיט אים. ס'האט אבער נישט געארבעט, ווייל די אלע דיינים וואס איך האב אריינגענומען אין די מלחמה, וואס איך האב זיי געשריבן דעם בריוו, האבן אלע געוויסט אז דער דיין, צו דער רב פון סקווער, ר' משה ניישלאס, האט געזאגט אז ער גייט גראד בויען א נייע מקווה ווייל די מקווה פסול, איז במילא איז נישט געווען דא וואס צו באהאלטן, דו האסט נישט געקענט יענעם אראפברענגען ווייל. די זאך איז דא געווען, עווריבאדי נאו. און זיי גייען זיי האבן אנגעהויבן צו פירן א פאליטיק, זיי גייען מיך טרייען אראפצוברענגען. שוין, געזונטערהייט, האסט געטרייט יור לאק. למעשה איז ער נישט געגאנגען ווייל ר' מאטל האט געמוזט אריינלייגן צוויי מיליאן דאלער און איבערבויען אינגאנצן די מקווה פון עי טו זי. זיי זאגן ער האט עס גרעסער געמאכט, ברייטער געמאכט. יא יא, עס קען זיין, אבער ער האט עס איבערגעמאכט ווייל ס'איז געווען פסול. בקיצור. דער שטערן, א שמוציגער יונג, א בחור זאגט מיר ער האט אים געפרעגט ווען צווישן די פיס ווערט ער הארט און סקומט ארויס ווייסע זאכן וויאזוי פילסטו זיך און איך קען נישט גלייבן ער האט דאס געזאגט ווייל איך וויל מאכן מען זאל אים ארויסווארפן האט ער מיר געלאזט הערן א טעיפ און איך האב אים געזאגט קויף א טעיפ ווייל ער פרעגט עס אנדערע אויכעט. א שמוציגער יונג, און דעם לאט מען ער זאל פירן. פרעגסטו פארוואס סאטמאר איז אזוי נידריג געפאלן? ס'איז נישט דא איין ירא שמים וואס ער פירט דעם רעבינ'ס שיטות, ס'איז אלץ באלאני מיט בלאף. לאמיר אהער נעמען, איינער געט ארויס א ספר פרשת הכסף ווען מען טאר נישט נעמען קיין געלט. ס'איז געווען דער פיליפס, דער פיליפס האט שאפראנער רב אים ארויסגעווארפן פון זייענדיג א מגיד שיעור ווייל ער האט געטאטשט אין די ישיבה בחורים. איך וויל נישט אהיימגערופן. איז וויל איך דיך פרעגן, האט זיינס א ספר א ווערד? ווען איינער קוקט דארט אן וואס דארט שטייט איז עס עפעס איינעם מחייב? דאך א נואף! און היינט איז ער פון די חשובסטע דיינים וואס איז דא אין די שטאט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. די וואס זיי שלאגן זיך אויפן עירוב, זיי זאגן די רבי די רבי די רבי, ווער ס'שלאגט זיך דארטן זענען דא אויכעט פון שאפראן איז געוען איינער דער שלמה מיכל מאיר איז געווען דער וואס האט מטמא געווען דעם שאפראנער רב'ס א זון אזוי הייסט עס, וויקטים זאגט מען נישט אבער ער איז דאך נעבעך א צופידלטער, בקיצור מ'האט אים אויך ארויסגעווארפן אינמיטן די ישיבה. סאו וויל איך דיך פרעגן, אז זיי קומען זאגן אז די רבי האט יא געהאלטן פון אן עירוב צו נישט געהאלטן פון אן עירוב, איז דאס מחייב עפעס איינעם? די וואס האבן זיך גענומען שלאגן פארן רבינ'ס שיטה האבן זיך גענומען שלאגן אזעלכע לאו-לייווס אז קיינער נישט אינטערעסירט שוין וואס די רבי האט געהאט צו זאגן, דאס האט ער איבערגעלאזט די לאו-לייווס? שוין, איז געקומען דער שטערן, אים אים האט מען געמוזט נעמען צו זיין אז ער זאל זיין ביי די קינדער דער מנהל, און אויכעט ער גייט צו די גרויסע בחורים אויך, וויל איך דיך פרעגן, דער מענטש קען זיין א מנהל פאר קינדער? ער איז דאך אליין א וועלטס גנב. דעמאלטס ווען ער האט זיך געשלאגן מיט מיר איז ער געגאנגען אין קעמפ צוויי חדשים, ער האט געזאגט רבותי די גרעסטער שייגעץ אין די שטאט איז נחום ראזענבערג, ער ברענגט אונז אראפ מען זאל גיין צו זיין הויז און שרייען, נו וואס האט ער געמיינט? איך האב נאר איין הויז? איך האב עטליכע הייזער, איך בין אוועקגעגאנגען ערגעץ אנדערש. נו, אויף וועם האסטו געקענט שרייען? איז וואס האט ער יעצט געטון מיט די קינדער? ער האט זיי געלערנט צוויי פאלשע זאכן, קודם כל אז ס'איז א גאנצע ליגנט, וואס זיי רעדן אויף ראזנבערג זענען גאנץ נישט אנגעקומען, און אמאל האט ער זיי געלערנט אז זיי זענען נישט געמאכט אויף צו לערנען תורה, זיי זענען געמאכט אויף צו זיין די דזשיהאד חברה, פאר די פאר משוגעים. און ווי לאנג מ'וועט דאס נישט אפשטעלן איז דער חינוך קיין חינוך נישט, קענסט נישט שוין פארקויפן וואס דער רבי האט יא געזאגט וואס ער האט נישט געזאגט ס'איז גארנישט ווערט יעצט העלפט דער אייבערשטער עז טיים גאוס ביי איז געווען יעצט א מעשה דער שטערן האט א זון האט שוין חתונה געהאט און ער פלעגט נאכגראבן נאך א מיידל אין דעם בילדינג ווי זיי וואוינען. נאכגעגראבט, מסתמא געווען א שיין מיידל, שענער פון זיין ווייב, און מים גנובים ימתקו איז אפילו ווען זי איז מיאוסער איז זי אויך שענער, און די שכנים האבן אים קאנפראנטעט, ליסען, אונז האבן נישט קיין מורא פאר דיין טאטן, זיי זאגן נחום ראזנבערג האט אויך נישט קיין מורא געהאט פאר דיין טאטן, ער האט אים געלאזט טון וואס ער וויל, און ער איז געגאנגען זיין וועג, און ער איז געפארן א הונדערט פערסענט גוט, און דיין טאטע איז אן אויסגעשפילטער מענטש, פארוואס? ווייל ברוך השם ער האט געוואוסט וויאזוי זיך צו שלאגן. ער האט זיך נישט קאנפראנטעד פערסענלי, עטס האטס געוואלט געווארט ער זאל ענק רופן אין קאורט און עטס האטס בלעבלעבלעבלע, ער האט געזאגט איך האב מיטן קאורט גארנישט, די קאורט דאס האט משה טעראריסט פרידמאן איינגעפירט אז סאטמאר גייט אין קאורט, נחום ראזנבערג האט נישט מיט קיין קאורט גארנישט, נחום ראזנבערג האט אז ס'דא א באשעפער. און ער האט געזעהן אז ס'פארט זייער גוט. בקיצור האבן זיי אים געזאגט הער מיך אויס, אויב דיין זוהן טשעפעט ווייטער קינדער זאלסטו וויסן, גיי מיר צו נחום ראזנבערג און מען זעצט אים איין, ער האט נישט קיין מורא פאר דיר, ער וויל דיך נאר נישט מאכן אויס מנהל ווייל ער האט מיט דיר גארנישט, און אז דו הרג'סט אפ סאקמערע קינדער וואס האט נישט מיט אים. עניוועי, זענען זיי געגאנגען די שכנים האבן זיי געמאכט א וואוט און מען האט געוואוט אז מען וויל אריין לייגן קעמערעס, נחום ראזנבערג שיטה קעמערעס, מען האט אריין געלייגט קעמערעס און מען האט געזעהן אז ס'טויג נישט. פונקטליך וואס מ'האט געזען האט מען מיר נישט געזאגט, נאר אזויפיל האבן זיי געוואוסט אז זיי האבן אים געזאגט אין סאמער קעמערעס און אונז האמיר אויפפיקן דיין זון אויב ער טשעפעט די קינדער. און ער איז שוין א פארהייראטער מענטש. איז ער געווארן משוגע, קודם האט ער אנגעהויבן צו מאסערן זיין ווייב, זי האט געמאסערט, ס'איז דא אין אלע בלאגס איז אריינגעלייגט פונקטליך די סאמענסעס, נאכדעם זעט מען אין די קעמערע, ער האט נישט געוואוסט, ער האט געמיינט ס'איז נאר דא איין איי, דערווייל איז געווען דריי אייס, און מ'זעט ווי ער מיט זיין ווייב גייען אראפברעכן די קעמערע. האבן זיי אים געזאגט הער אויס איצט גיי מיר רופן די פאליס דאס איז אונזערס נישט דיינס דו ווילסט נישט דא וואוינען גיי ווייטער ס'איז מעדזשארעטי רולס מ'האט געוואוט אז ס'גייט זיין קעמערעס נאכדעם היינט נאכמיטאג האבן זיי אים געזאגט זאלסט וויסן אז נחום ראזענבערג האט שוין פיקטשערס פון די קעמערעס ווי דו ברעכסט און זיי קאלן מיך אפ זאג איך זיי נישט נאר כ'האב פיקטשערס כ'האב עס שוין ארויפגעלייגט אויכעט אויף די וואטסעפפ גרופס יעדער זאל עס זעהן. זאגט ער ער גייט זיי סוען פאר פרייוועסי עקט, זאג איך ער קען דיך מנשק זיין ער קען דיר גארנישט טוהן ס'איז דיין דו האסט עס געמעגט ארויסשיקן און איך האב עס געמעגט ליגעל ארויפלייגן און דער איז נאו פראבלעם ער זאל נישט רעדן די טערמינאלעדזשיס מיט די סאטמארע ווערטער ווייל דאס האט געארבעט ווען משה טעראריסט פרידמאן האט געפירט טשארלס היינס אפיס היינט די טשארלס היינס איז שוין נישט דא און ס'איז שוין אלעס אנדערש. מען האט שוין איינגעזעצט אסאך פאליס ווייל אסאך מענטשן האבן גע'מסר'ט די פאליס און זיי ווייסן זיך צו וואטשען פאר סאקמער קאקמער אזוי ווי פאר מלאך המוות דער רעכניץ מיט רייכבערג די האבן איינגעזעצט אסאך פון די הויפט פאליס זיי וואטשען זיך היינט סאו בקיצור האסטו נישט ווי צו גיין קענסט גיין אין קאורט געהעריג און ער קען גארנישט טוהן ער קען זיך שטעלן אויפן קאפ נאר אז דו גייסט מיט אין קאורט זאג שוין אז זיין זון טאטשט קינדער ער האט זיינע פראבלעמס ווען ער זעהט קינדער ער גראובט אן קינדער. עניוועי, ער רעגט זיך, ער שימפט, ער שיקט מענטשן צו מיר שליחים אז טאמער כ'וועל עס ארויפלייגן, טאמער, זאג איך אים, ס'איז שוין לאנג ארויפגעלייגט, דער טאמער איז שוין טו לעיט. און דאס איז וואס זיי גייען זיך אויסלערנען, אונז וואוינען מיר נישט דא ווייל אונז האמיר א שייכות מיט סאקמער, קאקמער, מיט די אלע גענגסטערס, אונז וואוינען מיר דא ווייל אונזערע עלטערן האבן זיך דא באזעצט, פונקט ווי דו האסט דיך באזעצט האב איך מיך באזעצט, סאטמאר רב איז געווען א וואוילער רב, א הייליגער רב דא אין אונזער שטאט, און קלויזנבורגער רב איז אויך געווען א וואוילער רב, און ער איז אויך געווען א הייליגער מענטש, און יעדער קען גיין זיין וועג, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ר' מאטעלע איז אויך געווען א בנן של קדושים, און זיי האבן געהאט מקובל אז זיי האלטן נישט קיין שיטות רבינו תם, צו ס'איז ריכטיג צו נישט ווייס איך נישט, ווייל הרב דוד שנעעבאלג דער דיין זאגט אז מ'האט אין וויזשניצא יא געהאלטן, אבער בקיצור ר' מאטעלע האט נישט געוואוסט, ער האט געוואוסט וואס טוט זיך אין גרויסווארדיין, האט ער נישט געוואלט האלטן. מ'האט אנגעדרייט א פייפער מיט א דרייער, עטס האטס דאס נישט געטארט טון, דאס האט אראפגעברענגט די שיטה פון רבין, דאס האט נישט אראפגעברענגט שלמה יענקל גאלד, וויאזוי הייסט ער דער גאלד דער דער אייניקל פונעם הייליגן נועם אלימלך, צו די אלע שקצים וואס האבן גערודפט בעלז מיט אלעם, עטס האטס נישט ענק אראפגעברענגט, עטס האטס אראפגעברענגט דעם רבין, און וויבאלד עטס האטס אראפגעברענגט דעם רבין האבן זיך מענטשן דערווייטערט. און קיינער נישט אינטערעסירט היינט אין די שיטה וועגן דעם. דאס איז ענקער חורבן געווען אז עטץ האטס נישט געכאפט אז עטץ זינדיגטס, זינדיגט עטץ נישט קיין פרייוועט זינד, אז עטץ זינדיגטס, זינדיגט עטץ א פאבליק זינד, ענד דעטס איט. איז במילא פרעגן זיי פארוואס מהאט אזוי א מיאוס אראפגעברענגט דעם רבין ס'האט קיינער נישט אראפגעברענגט דעם רבין אזוי מיאוס ווי עטץ האטס אים אראפגעברענגט. עטס האטס געקענט גיין ענקער וועג ענק אויפבויען אייער ווי מען זאגט ישיבות און תלמוד תורה'ס מיט אלע שיטות מיט אלעם און יענער מעג זיך אויך אויפבויען לאמיר זאגן דו ביסט גערעכט די רבי האט געזאגט די בחירות איז יהרג ואל יעבור ביסט הונדערט פראצענט גערעכט ווי העוו נאו פראבלעם וויט דעט אבער דו קענסט דאך אבער נישט מאכן יענער זאל אויך אזוי האלטן מיט דעם וואס דו האסט אים צושלאגן האסטו געמאכט קאליע דעם רעבן האסט נישט געמאכט בעסער די שיטה און דאס האט עטס ענק אויסגעלערנט און מען האט אנגעדרייט דעם רעבן מען האט אים אנגערייצט ער זאל שרייבן יהרג ואל יעבור. יעבור. כ'הער זאגן אז די רבי האט נישט געוואלט שרייבן ביהרג ואל יעבור ווייל ס'איז ווייל ס'איז נאך אפן פאר דיסקאשען. די מינוט די רבי איז ארויסגעקומען ביהרג ואל יעבור זענען געגאנגען די אנדערע רבנים וואס האבן נישט געשריבן מ'מעג גיין צו די בחירות, איר ווייסט וואס א לשון זיי האבן גענוצט? ס'איז א מצוה! ממילא האסטו שוין געהאט א מחלוקת מקצה לקצה. פארוואס איז דאס געשען? ווייל יעדער האט געדרייט. נע, מאך נישט דער רבי געווען גענוג שטארק פאר זיך, ער האט נישט געברויכט די הילף פון די אלע מעשות. די מייזלס האבן געהייסן ער זאל ארויסנעמען אסאך זאכן פון ויואל משה, דעמאלט האט ער זיך געגעבן א רוף אן, הני עכברי רשיעי נינהו. און איינע פון די זאכן איז דארט געשטאנען אז מ'זאל זיך נישט משדך זיין מיט קיין אגודיסטן אויך נישט. ממילא וואלט ער נישט געהאט קיין ווייב. אבער ער וואלט יא געהאט קען זיין ווען געהאט מער א נארמאלע ווייב. נישט א ווייב וואס האט געליינט אלע שמוציגע צייטונגען. זי האט אויסגעלערנט מענדעלע חזר וויאזוי מען וואוינט מיט א פרוי. אפילו אויף מיין האטליין איז עס נישט אזוי גרעפיק כאטשיג ס'איז געמאכט פאר די גאס. האט זי גערעדט מיט איר זון. דאס איז חזירים פון חזירים לאנד. סאו עטס האטס געמיינט עטס מאכטס שטערקער שטערקער שטערקער ווי שטערקער האטס עטס עס באפעסטיגט די שיטה האט זיך יעדער אוועקגעריקט און דאס איז היינט יעדער איז אוועקגעריקט דערפון כ'בין געווען די וואך האב איך געדאווענט אין בית מדרש איך דאווען דא אין בית יעקב אוהב שלום ביי די טיים ביאינג זאג איך זיי תורה אויכעט און איך געב זיי חיזוק איך בין איך בין אזוי ווי די רב איך בין נישט די רב זייער אבער איך בין אזוי ווי די שיינער איד ווייל די פריעריגע רב איז אוועק איז למעשה וויל איך ענק זאגן געזעסן מיט מיר איינער יום טוב. און ער האט גערעדט, נישט ביים דאווענען, ווען ס'געבט מען קידוש קען מען אראפגיין רעדן צוויי שעה אויכעט, זייט אויב מען, נאכן דאווענען האלט מען שוין, מען הייבט אן ניין אינדערפרי, האלב עלף א קוואדער צו עלף איז מען שוין פערטיג, קען מען זיצן ביז צוועלף איינס און שמועסן, געזעסן א אינגערמאן וואס ער איז געווען א מאנראוער אינגערמאן מיט א לאנגע בארד מיט לאנגע פאות. דוד עקשטיין איז געווען ביזי צו זיין ווייב האט א פלעטבוש תחת צו א פיש פיקל א דיינער תחת אריין געקומען צו זיין שטוב און געמאכט בדיקות מיט זאכן די העל וויט דיס גאנצן חינוך איז געגאנגען ער האט זיך אפגעשניטן די בארד האט זיך אפגעשניטן די פאות האט אוועק געמופט אויף מאנסי האט אריין געגעבן די קינדער אין פאבליק סקול א געהעריגע פאבליק סקול יעצט עסן האט ער נישט קיין פראבלעם אז זיי עסן דארט טרייפות ווייל מען געבט נישט דארטן געט מען נישט צו עסן, צו כ'מיין טאמער וויל מען מ'זאל געבן צו עסן מוז מען עקסטער צאלן, און רוב מענטשן צאלן נישט, ברענגט מען זיך מיט דעם סענדוויטשל. מורא האבן אז זיין טאכטער וועט ווערן גערעיפט ביי א חזר האט ער אויך נישט קיין מורא, ער זאגט כ'האב ווייניגער מורא אין פאבליק סקול ווי כ'האב מורא ביי דוד עקשטיין, צו ביי דעם קליין, משה הערש קליין, כ'האב ווייניגער מורא אין די פאבליק סקול. ער האט נאר א פראבלעם אז טאמער ס'וועט זי זיין נאנט צו א גוי מיט די צייט קען ווערן ליבע, זאגט ער אויף דעם ארבעט ער, ער רעדט מיט זיי, ס'איז זיי מסביר, יענער איז א גוי, די ביסט א איד, פרעג איך אים אבער איך פארשטיי נישט, מיט דיינע, מיט אירע ברודער און שוועסטער קען זי דאך נישט חתונה האבן, מוז זי דאך האבן עפעס א גרעסערע ווערייעטי, נו אז ס'גייען נישט דארט קיין אידישע קינדער נאר די אירע ברודער און שוועסטער, נו וואס העט זיין? זאגט ער נאך. אירע ברידער און שוועסטער, עס גייען דארטן פֿינף און צוואַנציק קינדער, אידישע היימישע קינדער פון מאנסי. נאכדעם שטעלט מען זיך אויף פאר קריאת התורה, איז דא עפעס א גרויס ארגאנעזעישאן וואס זיי ווייזן פיקטשערס ווי אידן גייען אין פאבליק סקול און מען מוז זיי ראטעווען. וועמען פאפט עטץ דא? פארוועם מאכט עטץ דא דעם סירקוס? ס'איז דאך אנבעליוועבל, עס זיצן שוין היינט פֿינף און צוואַנציק קינדער אין איין סקול, אין אנדערע ווייסט ער נישט וואס טוט זיך, אבער ס'איז די זעלבע זאגט ער, איטס אלל אווער. ט, פרעג איך אים פארוואס האט מען זיי ערגעץ נישט געוואלט ארייננעמען, זאגט ער ווייל דוד עקשטיין מיט סאקמער קאקמער האבן אנגעזאגט אז מען זאל מיך נישט אננעמען, ממילא וועל איך מוזן צוריקומען און מיין ווייב וועט זיך מוזן טרימען דעם פלעטבוש תחת. כ'מיין, דו ווייסט, דו ווייסט וואס רשעות איז דא פארגעגאנגען? כ'מאך יעצט א יוטוב פאר די גאווערמענט, זיי האבן א פראבלעם אז עס איז דארטן דא אין נארט קאריע איז דא קאמוניזם, זיי האבן א פראבלעם אז עס איז דא אין רוסלאנד קאמוניזם, ס'איז נישט דא נאך אזא קאמוניסטיש פלאץ ווי די היימישע פלעצער. זיי טוען אן צרות פאר די קינדער אלל אווער, און וויר ווארקינג אז מען זאל צונעמען אלע פאנדס, וואטש און צו עטס זעהן. סאו פאר ברוך השם איז מיר גוט געפארן מיט אלעם, נישט נאר מיט די סעקשועל אביוז, מיט אנדערע זאכן, איך שלאג מיך די גאנצע צייט, מען ווארפט ארויס בחורים, עס איז דא א ספעשל נאמבער, מען דארף עס אפקאלן, און מ'עט אייך אריינעמען, ווען נישט, עט מען צונעמען די פראגרעמס, ס'איז דא בחורים וואס זיי גייען יעצט ארויס פון די ישיבה, און זיי ווילן זיך גיין זוכן א פרנסה, זאגן זיי מען האט שוין עקזאוסטעד זייערע פאנדס? זאג איך יעדן איינעם, גיי צו די ישיבה און זאג זיי אזוי, אדער באצאלסטו מיר, אדער גיי איך זאגן די גאווערמענט איך וויל א פול אינוועסטיגעישן וואס מ'האט געטון מיט מיינע געלטער, ווייל מיין טאטע האט געצאלט שכר לימוד. די גניבות גייט מער נישט געשען. עטס זענטס נאר געווען אזוי לאנג שטארק ווילאנג עטס זענטס געווען די רשעים און די מוסרים און אונז זעמיר געווען די אומשולדיגע לעמעלעך. היינט זעמער אונז אויך געווארן די רשעים מיט די מוסרים, אזוי ווי עטס וואלט עס גערופן אין ענקער שולחן ערוך, און אונז האמער ענק אלע אין דר'ערד, און אונז פייט מיר פאר אונזערע רייטס, און אונז גיימער נישט מוותר זיין גארנישט פאר קיינעם, און דאס גייט זיין די ענדע, עטס עט'ס אדער לעבן א נארמאל לעבן, אדער עטס עטס נישט האבן גארנישט. סאו זיצן היינט שוין אין פובליק סקול זאגט ער בערך צוואנציג קינדער זיכער וואס ער ווייסט, אלץ פון היימישע שטיבער אין מאנסי, און דעטס איט. וואס האט עטס געמיינט? איך האב ענק שוין געזאגט יארן צוריק, עטס גייטס שלאגן און שטראפן קינדער? רבי ליפא פרידמאן פלעגט מיר זאגן, איך געדענק אין דעיס ווען כ'האב חתונה געהאט, פלעגט ער אלס דערציילן אלע זיינע שייגעץ שטיק וואס ער האט אלס אפגעטון, ער האט דעם צוטרענט און יענעם צוטרענט, ער האט דאך אויך געמיינט אז דאס איז סאטמארע רב און דאס איז סאטמארע חסידות, אלס האט דאך יעדער אוועקגערוקט, געגאנגען דער משוגענער איז ער געגאנגען, ער האט ארויסגעווארפן דארטן, ס'געווען איינער ר' הילער, ר' משה הילער האט ער געהייסן, ער האט געדארפט חתונה מאכן, האט ער אים אפגעקאלט, אזוי ווי ער האט באשטעלט אין בית רחל, דו קענסט נישט מאכן ביי אונז חתונה, ווען? פיר שעה פאר די חתונה? ווייסט עטס וואסערע א רוצח ער איז געווען? האט אים איינער געפרעגט ר' ליפא פארוואס ווארפסטו נישט ארויס די קינדער פון די תלמוד תורה און די מיידלעך פון סקול? האט ער געזאגט ווייל אין פאבליק סקול וועט מען זיי נישט שיקן, זיי מוזן זיין, איך מוז זיי געבן אז זיי זאלן האבן וואו צו גיין, ווייל ווען נישט גייען זיי זיך מאכן אלעס אליין. היינט וויל מען שוין נישט מאכן היינט אלעס אליין אויך נישט, מען לאכט שוין פון די גאנצע ישיבה, מען זעהט אנפארטשענעטלי אין די פאבליק סקולס ס'געבן אסאך אסאך מער סעיווינג סעקשועל אביוז וויפיל אין אלע תלמוד תורה'ס און אין אלע ישיבות און אין אלע מיידל סקולס, און במילא א גוטן טאג, מען גייט אין פאבליק סקול, אז ס'א פראבלעם וועגן עסן, וועמיר מיטשיקן א לאנטש, א סענדוויטש, ס'א שאלה אז ס'האט זיך פארליבט אין א גויטע, וועט מען זיי אויסלערנען אז א גויטע, מען טאר נישט. ענד דעטס איט. סאו האמער דערלעבט אזא מין חינוך ווי יא. ס'האט זיך געלוינט אפילו אז דער רב כץ, דער דושינסקיער רב, זאל מחלל שבת זיין מיט זיין באנגעלאו קאלאני און ער זאל פייגערן אבי ס'דא א חינוך. חינוך אויף וואס? חינוך אויף גארנישט. חינוך אז די רבנים זאל מאכן געלט. ס'איז דא אזאלעכע רשעים, ס'איז געווען יעצט א יום תפילה אין אנטווערפן, איז געווען דארט עפעס א אפער, האט מען געמאכט א יום תפילה, איז דא דארט צוויי דיינים, די ארוינישע מיט די זאלוינישע, האט מען געפרעגט דעם זאלוינישער צו ס'זאל זיין א פראבלעם אז ער זאל ארויסגעבן די גאנצע שטאט זאל עס מאכן, זאגט ער ניין, נאכדעם האט מען געפרעגט דעם ארוינישען האט ער געזאגט, ס'איז גוט, דא מ'האט אראפגעקאלט ניין, מען האט אים געזאגט ער זאל עס נישט טון. ס'געקומען למעשה דער אנדערער פון די ארהוי פון די זאלויניש האט נישט צוריק געצויגן און איז נאכנישט געקומען מ'האט געפרעגט פארוואס זאגט ער ער האט קיינמאל נישט אונטערגעשריבן זענען אזאלכע ליגנערס די רבנים הערסט מיט א נאוטערי פאבליק טאר מען זיי נישט טראסטן א סיגניטשער יעדעס מאל א רב ווערט קראנק און האט א פראבלעם מיט א קינד מיט אהער מיט אהין קאלט אראפ ר' נחום איך האב מיך נישט אונטערגעשריבן און אהער מיט אהין זיי האבן גענוצט מיין חתימה זאג איך אים דאס וואס דו זאגסט יעצט געב מיר ארויס אונטערגעשריבן מיט א נאוטערי פאבליק. ניין דאס האט ער מורא. זאג איך אים אז דו האסט מורא דעמאלטס גיי ליין קרישמע. זענען אזאלכע ליגנערס זיי קענען אונטערשרייבן ווייל זיי האבן מורא געהאט פאר דעם פאר דעם שייגעץ יצחק שטערן האבן זיי מורא געהאט און יעצט ווילן זיי עס לייקענען. זאג איך אים לייקן נישט. האסט געזען א סיגנטשער וואלסטו ווען געדארפט מודיע זיין בכתב מיט א נאוטערי פאבליק אז ס'איז שקר די גאנצע זאך מ'האט מיך נישט געפרעגט אפילו. ס'האנדלט זיך דא יעצט מיט דעם יצחק שטערן וואס ער האט פראבלעמס מיט זיינע קינדער, ער איז דאך נישט קיין נארמאלער מענטש אינגאנצן. גאנצע שטערן משפחה א צושאסענע משוגענע משפחה און זיי האט מען גענומען אז זאלן פירן אונזער תלמוד תורה, נאכדעם ווילסטו אז א קינד זאל ליב האבן דעם אייבערשטן, זאל ליב האבן די תורה? וויאזוי? ס'ארבעט נישט. לאזט רוצחים רשעים פארדרייען די קינדער א קאפ און דעטס איט. סאו דאס מוזט עטס ענק אנהייבן אויסצולערנען אז עטס ווילטס פאררעכטן ענקער חינוך דארפט עטס אנהייבן ביי די אלף. אזוי ווי מען האט ארויסגעווארפן משה הערש קליין דארף מען ארויסווארפן די אלע שקצים דא ארום און ארום. ספעשעלי דעם שייגעץ. דער שייגעץ יצחק שטערן האט איך האב מיט אים גארנישט ער האט מיט מיר גארנישט כ'האב געדאווענט דא אין קליימער און אים האט נישט געפאלן אז איך דאווען דא און ס'האט אים נישט געפאלן אז כ'האב געעפנט א האטליין ווייל ער האט דאך געוויסט אז דאס אלעס גייט ארויסקומען. ממילא האט ער זיך מיישב געווען אז ער גייט מיך אראפברענגען, ער גייט מיך לייגן אין חרם, כ'וועל נישט האבן וואו צו דאווענען. דו גרויסע בהמה דו, וואס האסטו געקלערט? חזקל רויט האט א ברודער, פלעגט זיין אפן שבת מיט זיין וועדינג האל, האט אים קהל געלאזט רופן און געזאגט הער אויס, אז טאמער וועסט נישט צושפארן וועסטו דריי חדשים נישט קענען גיין דאווענען אין סאטמארער בית מדרש, זאגט ער אויב אזוי מאך מאך עס כאטש דריי יאר, ווייל איך וויל נישט גיין שבת אינדערפרי דאווענען ווייל איך בין מיד און איך וויל מיך אויסשלאפן. נאָר װאָס? איך מוז גײן, װײל כ'האָב אַ װײַב, קינדער, אײניקלעך, זײ װעלן מיך פֿרעגן, װאָס איז געשען? אַזױ? װעל איך זאָגן, איך האָב נישט װוּ צו דאַװענען. מאַך עס כאָטש דרײַ יאָר, נישט דרײַ חדשים. דו מײנסט, דו סטראַשעסט אײנעם, אַז ער האָט נישט װוּ צו דאַװענען? כ'האָב גערעדט דעם יום-טובֿ מיט צװײ אינגעלײַט, װאָס זײ זאָגן, זײ האָבן שױן נישט געדאַװנט צװאַנציק יאָר. סאַטמערע אינגעלײַט, זײ גײען מיטן שטרײַמל, דו דערקענסט אױף זײ גאָרנישט. זאָגן, זײ גײען נישט צעברעכן קײן משפּחה. אָבער זײ זענען פֿינישט. זײ האָבן נישט באַקומען גאָרנישט. צו זיין א איד דעי דאונט פיל עני ריווארד אחוץ מען זאל יענעם באשמוצן און דעם באשמוצן און זיך קומען שלעפן גרויס געלט און דעטס איט. כ'בין געווען ביי אונז אין בית מדרש די וואך. פער דריי טעג יום טוב, בקיצור עפעס א פרוי האט געזען ווי איך בין ארויס, איך גיי מיט די עטרה, איך האב א גרויסע עטרה, און ס'איז א זילבערנע, ס'בלישטשעט, איך קלין עס אפ פאר יום טוב,

די מעדיקעישן, דא האסט א בלאד טעסט צו ווייזן אז איך נעם עס יעדן טאג און ס'ארבעט נישט, זאגט ער קאל פייזער זאג זיי זאלן מאכן א בעסערע מעדיקעישן, און די דזשאדזש האט זיך צעלאכט און האט אים ארויסגעלאזט, איז דאך א דזשאוק. האסט צו טון מיט א קראנקן? ביסטו דאך פערטיג. איז למעשה האט זי געזאגט פאר איר מאן אזוי, דו קענסט מיטנעמען די קינדער אין וועלכע שול דו ווילסט, דו קענסט זיי נישט מיטנעמען אין די שול ווייל די שול זאגט נחום ראזנבערג ס'איז דא קראנקע, און זי האט אים נישט געלאזט מער, מער איז זי שוין נישט געקומען ביי קיין שום תפילה מיט די קינדער. א צוויי זיסע קינדערלעך, א מיידעלע מיט א יונגעלע, ענד איטס נאט רייט, און איך פלעג זיי אלץ זעהן זיי האבן זיך געדרייט אונטן, ס'איז דא שול אונטן, און דארט איז דא גודי גודי'ס ווייל דארט מאכט מען דען קידוש, און איך האב אים אייביג געזאגט, און איך האב געזאגט נאך מער, אז דו קומסט מיט דיין קינד מוזטו אריינגיין אין די טוילעט, ס'איז דא עקסטערע פרויען טוילעטס און די מענער טוילעטס, א גאנצע סעט, מוזטו אריינגיין דארטן, אויב דיין קינד גייט אין די פרויען טוילעט מוזטו באקוקן אז ס'איז נישט דא קיינער פאר דעם. און ביי די מענער אויך מוזטו באקוקן, און נאכדעם קענסטו הערש אריינגיין און וואטשן קיינער זאל נישט אריינקומען, יעצט דער מאן דער וואס אביסל מענטל ריטארדעד קען גיין אין א פרויען טוילעט אויכעט סאו יו העוו טו בי ווערי קערפול אוו וואטס העפענינג, און איינער האט זיך גענומען שרייען אויף מיר איז געגאנגען דער גאנצער פירער דער הויפט האט געזאגט ניין ער איז גערעכט איך האלט מיט אים מיט אלל די וועי איך וויל נישט פארלירן די שול פאר א מניוול מען קען דאך סוען די שול אויכעט. היינט צאלט מען שוין יעדן אויך, עס איז אויס שוין די אלטע צייטן, צו מסירה מסירה, די באלאני האט זיך שוין אויך גענדיגט, איך האב דאס ברוך השם אויך אוועק געשיקט, עס איז שוין נישט דא מער, סאו דאס זענען אלע די זאכן וואס יו נאו ווי העוו טו קיעפ אן טיטשינג אווער טשילדרען, דא אזעלכע משוגעים וואס זאגן איך האב א גרעפיק האטליין, ס'איז דא איינער אברהם גאלדשטיין, ער איז די רב פון סקרענטן, ער טרייט אונז צו לערנען כסדר אידישקייט מיט מידות מיט אלע, פארשטייסט? און ער האלט אין איין זיין ביזי אז טאמער נחום ראזנבערג איז אויף א וואטס אפ וויל ער נישט זיין דארטן ווייל איך בין פול מיט מניוולת. אזא אויסגעפראסקעטע בהמה אז ס'איז נעבעך א שאד. האב איך געזאגט פאר יעדן דו ווילסט מיך נישט האבן? איך מיין כ'האב נישט קיין פראבלעם איך בין אויף הונדערטער וואטס אפ'ס דארט דו ווילסט נישט האבן, נעם עס אראפ. זאגן זיי ניין ניין זיי וועלן ענדערש אראפווארפן גאלדשטיין ווי מיך. דער מענטש פארקויפט גארנישט, ער פארקויפט נאר אז הילערי קלינטאן וואלט געדארפט ווערן פרעזידענט, און וויבאלד טראמפ איז א רעפאבליקען טויג עס נישט, ער איז ביזי מיט די אלע שטותים. ניין ניין ניין, אונז אונז זעמיר פאר פאר מאר אהעד אוו דיס געים. מען וואטשט די קינדער און מען לערנט אויס די קינדער. ס'איז געווען ערב יום טוב איז געווען צוויי אבדאקשענס, מען האט אים געכאפט. ביי איין אבדאקשען איז דא ווידעא, די אנדערע האב איך נישט געזען קיין ווידעא, אבער די איין אבדאקשען זעט מען ווי ער איז מאנס א תלמיד. ער האט גראד געכאפט זיינע שיך און געשטויסט יענעם אין די באלס. די מינוט ער האט אנגעהויבן דאס צו טון איז קודם יענער שוין נישט געווען אזוי שטארק, קודם מען האט נישט געקענט צוקומען נאנט צו אים ווייל די פיס איז אויך לאנג, און נאך מען האט געזען העי דער איז א רעזיסטענס ענד איטס גאנא גאו אן, בקיצור ער איז אנטלאפן, ער האט געכאפט אייז אין די בייצעם און ער איז שוין נישט דא געווען. די זעלבע זאג איך פאר די אלע אידישע מיידלעך, מיידלעך טייערע ווען איינער וויל דיך טאטשן, דו האסט שיינע שפיציגע שיך, זאלסט ארייננעמען צווישן די פיס פון דעם זכר, דארטן הענגט אים צוויי באלס, שטויס אים דארט אריין פאלט ער אראפ, ויפול רוכבו אחור, פאלט ער גראד אראפ, זאלט'ס זיך גארנישט דערשרעקן פאר די אלע זאכן, האטס נישט קיין מורא פאר קיינעם, אונז מוז מיר זיך אויסלערן היינט, אונז זאל מיר זיך אליינס דעפענדן, אונז וואוין מיר אין א דזשאנגל. אונז האמער אזוי ווי אין ארץ ישראל, אונז וואוין מיר מיט אראבער ארום און ארום, דאס איז אין ארץ ישראל, און אונז דא וואוין מיר מיט חזירים ארום און ארום, און אויך מיט גוים, יעצט דער וואס האט געוואלט אבדאקטן די קינדער איז געווען א גוי, מען האט אים איינגעזעצט סוף כל סוף, און וואס האט ער געטון, ער האט געטראגן די קינדערלעך אייזקרים, עס קומט יעצט זומער, די קינדער לאוו אייזקרים, איך האב ענק צו זאגן א סוד, איך האב קיינמאל נישט געוויסט אז איך וועל עס אמאל מוזן פארציילן, איך גיי ענק יעצט פארציילן א סוד אז עטס וועט עס קיינמאל נישט גלייבן, נחום ראזענבערג, ער איז שוין אלט איבער זיבן און פופציג און א האלב יאר, און איי אלסא לאוו אייזקרים, היהיהי, יו וואודנט ביליוו איט, שבועות האב איך נישט געדארפט קיין טשיז קעיק, איי עם נאט האנגרי פאר טשיז קעיק, אבער אייזקרים? אאאאאא דאס איז געווען ווי מען זאגט די מעסטער אוו סערעמאני. שטעל דיר פאר א קינד עס גייט אים אויס די נשמה פאר אביסל אייזקרים און יענער האט געוואלט געבן דאס קינד אייזקרים און אבדאקטן, עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין די תאווה פון דעם קינד איז דא און יו העוו טו סעטיספיי הים ער מוז זיין זאט און עטס מוזטס אים געבן אלעס וואס אלע קינדער האבן און במילא אז דו עסט אים געבן נאובאדי איז גאנא אבדאקט הים אוועי יענער איז געקומען מיט אייזקרים ער האט געוואלט יעדן געבן אביסל אייזקרים און אלע ביידע קינדער די אנדערע האב איך נישט געזען די ווידיא. דא האב איך געזען די ווידיאו, ס'איז פאבליק, כ'האב עס אפילו ארויפגעלייגט אויף אנדערע פלעצער, האט ער אזוי געשטויסט אין די באלס אז יענער האט נישט געקענט קומען נאנט צו אים, ווייל אז ער כאפט א שטויס אין די באלס פאלט ער אראפ, איז ער געשטאנען גענוג ווייט, און ער האט זיך געווארפן און געשטויסן און נאך געשטויסן, צוגעלאפן צו אים און צוריקגעבעקט, יענער איז אוועק געגאנגען, דארט ווי זיי זעהן א רעזיסטענס גייען זיי אוועק, ווייל ביז יעצט האסטו געקענט כאפן יעדעס מיידל וועם דו האסט געוואלט, יעצט האב איך ענק געוואלט זאגן וויאזוי זאכן גייען, ס'איז דא אלעגעישאנס אז יענקל דאסקאל האט געטוהן מיט א מיידל אזאלכע מיעסע זאכן, כ'וויל עס אפילו נישט איבער'חזר'ן ס'איז דרעקיש, כ'האב עס שוין ארויפגעלייגט ערב יום טוב, ער האט געטוהן די ארגסטע זאך מיט א מיידל, אויסער דעם וואס ער האט מיט איר געוואוינט האט ער אריינגעשטופט אין די וועדזשיינע, האט ער איר אויסגעלעקט, און ער האט אים געמאכט ער זאל אים לעקן, ס'איז צו גרויליג, ס'איז א הונדערט פערסענט גרויליג, אבער ער האט וואו צו דאווענען, ער האט געהאט יום טוב וואו צו דאווענען, איך האב נאך נישט געהאט, דאס איז אונזער קאראפשען, און ער איז געווען דער אנפירער פון די שומרים. פרעגט איינער פארוואס דעם סאטמאר רעבינ'ס שיטה איז אזוי צו צופאלן און צו צעוואסערט געווארן, דא האסטו פארוואס? איז דען נאר דעם רעבינ'ס שיטה צו צעוואסערט געווארן די מלחמה קעגן ציונות? כ'האב גערעדט דעם יום טוב מיט צוויי יונגעלייט, און זיי האבן מיר געזאגט קלאר אז אינדערהיים האלטן זיי נישט שבת און די קינדער ווייסן עס און די ווייב טרייט נעבעך אז די קינדער זאלן זיך נישט אפלערנען פון אים, און ער גלייבט נישט איין ווארט וואס מען האט אים געלערנט אין חדר. פרעג איך אים וואס איז געשען, זאגט ער וואס הייסט, דו ביסט דאך דער וואס דו האלטסט אונז אין איין מסביר זיין. אז דער זעלבער רבי האט אונז געלערנט קדושים תהיו און די תורה איז געקומען פון בארג סיני אליין וירד השם, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען און ער האט אונז געגעבן, און אין די תורה שטייט זאלסט נישט שטופן אין תחת פאר א קינד, און די רבי און אלע גרויסע מלמדים האבן דאס געטון מיט די קינדער, יעצט וויל איך רעדן נאך זייער א וויכטיגע זאך, עס קומט יעצט זומער גייט זיין די מקוואות, איך וויל ענק זאגן א כלל, איך האב נישט געזען די יאר די מקוואות, אלע יארן פלעג איך קוקן, עס איז נישט דא א כשר'ע מקווה אין די מאונטענס, נאו סאטש ענימעל. א מהודר'דיגע איז זיכער נישט דא, נאר אפילו א כשר'ע נישט דא, איך געדענק איך האב אריינגעלייגט כוחות און בין געשלאפן איין נאכט אנצופילן די מקווה פון פון וואודרידזש, און דער ראביי קומט צו, ס'איז געווען דער אלטער ראביי גודמאן, קומט צו, דו האסט נישט קיין פערציג דאלער פאר א האטעל, זאג איך דו נאר, דו איך וואטש דאך דא די מקווה זאל זיך אנפילן, שפעטער האט גודמאן אויפגעגעבן, ס'האט זיך איבערגענומען אן אנדערער ראביי. גרין הא, איך געדענק, איך ווייס נישט ווי אזוי ער הייסט, גרינהויז צו ווי אזוי, זיין ווייב איז א בראוקערין, א ריעל עסטעיט בראוקערין, ער האט איבערגענומען דארט די ישיבה, די בית, די תלמוד תורה, אלעס, און ער איז אזא הונגעריגער אויף געלט, אזא חזיר איז נישט דא, און וואס ער האט געטון איז דעמאלטס, ער האט געגעבן א שפאר צו די מקווה, ער ברויך נישט מען זאל עס אים מאכן, ער האט זיך עס אליינס געענדיגט, ער קען מקוואות אזוי ווי איך קען גריכיש ליינען. ער איז אזא אויס וואס כ'האב שוין געזאגט דעמאלטס, דריי פיר פינעף יאר צוריק, כ'האב געזאגט מ'זאל נישט נוצן די מקווה אין וואודרידזש דארט קומען אריין א גרויסע צאל מענטשן אויף זומער, די מקווה איז א פסל'ע מקווה, ער קומט ער איז דער רב, ער איז קיין רב נישט, ער איז א גארניש, ס'איז יעצט געווען א גאנצע מלחמה וועגן מאכן אן עירוב, רבי יצחק לעבאוויטש האט געזאגט מ'קען רואיג מאכן אן עירוב, מ'האט גענומען א רשות פון די טעלעפאן קאמפאני דאכט זיך מיר, זייערע ווייערס, איז דער רשע געגאנגען ער האט גערופן די פאליס, איז אראפגעקומען די טעלעפאן. האט מען אים געזאגט אנטשולדיגט אונז האבן זיי געגעבן א פערמיט, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, האט ער זיך פאררעדט אז ער איז דער איינציגער רב דא און אלע קאסע געלטער וואס ס'קומט אריין דארף גיין דורך אים, האבן אים די חברה געזאגט דער עירוב קאסט נישט קיין געלט, מ'האט עס איינמאל געמאכט און מענטשן האבן עס באצאלט און ס'גייט נישט זיין קיין אינקאם און געט אוט אוו איט. עס איז אזא רב אזא הונט אזא ימח שמו און עס איז נישט דא זיין גלייכן. און ער פירט אלעס, ער פירט א מקווה, ער איז אזוי באגלייבט אויף א מקווה, ווי איך זאג ענק נאכאמאל, ווי איך קען פארן מיט א ספעיס שיפ אליינס, ער איז נישט באגלייבט. ער איז א ליטוואק, א שמוציגער הונט, ס'איז דא בערך הונדערט אדער הונדערט פופציג אינגעלייט וואס ארבעטן פארן זומער אין קעמפס און אין קאנטריס, איך פלעג אויך זיין פון די, ווייל איך האב געארבעט פאר די מקווה'ס, וואס ס'פלעגט געשען איז אז. עס איז געווען אמאל א אינגערמאן ער האט געהאט יארצייט, געדארפט דאווענען פארן עמוד, זאגט ער איך לאז דיך נישט דאווענען, האסט אן אנדערע הברה? איך וויל נישט. האב איך זיי געזאגט איר זענטס משוגע? דער איז דאך א לאו-לייף דער רב, גייטס אריבער צו רבי יצחק. אריין צו רבי יצחק האט א שיינע גרויסע שול, האט ער געזאגט מיטן גרעסטן כבוד קענסט דאווענען מאכן מניינים, איז געקומען דער רב מיט א טענה, מען נעמט אים, ער איז דער רב פון וואודרידזש און מען נעמט אים צו די חזקה. האט אים הרב יצחק דעמאלטס געזאגט, דו ביסט א רב אין וואודרידזש, אבער דו ביסט נישט דער רב אויף וואודרידזש, איך בין דא מיט דרייסיג יאר פאר דיר און איך קען דיך נישט, און איך וועל טון וואס איך וויל. דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו זען אז דער עולם ווייסט אונז זענען נישט קיין פארשלאפענע חברה, אונז האבן מיר מיטגעמאכט די האלאקאוסט און ווארלד וואר טו, האט ער זיך אנגעהויבן צו בייגן און צו לעקן, האב איך געזאגט פארן עולם, בייגטס ענק נישט, לעקטס ענק נישט, ער איז א דר'ערדליגער, האטס נישט מיט אים גארנישט און פארטיג. יעצט האט ער געכאפט א מורא'דיגן פליק, ער האט געמיינט אז ער'ט זיין דער רב אויפן עירוב, און מיט יעדן הויז וועט מען טשארדזשן געלט און פארטיג. ס'איז דא דער ווייסמאנדל אין מאנסי האט אויך, ער איז געגאנגען צו ר' מאטעלע'ן פארפירן, אז דער עירוב איז נישט כשר, מ'דארף האבן א מענטש זאל עס באקוקן, און ס'קאסט געלט מיט אהער מיט אהין. בקיצור, און דארט איז געשטאנען מיין קאזין שלום ראזענבערג. איז ר' מאטעלע האט דאך שוין געזען אויף וואס ער צילט, אז מען זאל פון יעדן הויז, איך מיין ער האט עס געזאגט אויך, ער וויל אז יעדער מענטש וואס האט א הויז אין מאנסי זאל געבן הונדערט דאלער. יעצט ווייס איך וויפיל הייזער ס'איז דא אין מאנסי, יעצט ווייס איך וויפיל הונדערט דאלער דער שייגעץ האט געטראכט צו גנב'ענען, האט שלום ראזענבערג געזאגט פארן וויזשניצער רבי'ן, הער אויס רבי, איך באצאל אלעס און פארטיג. קיצור ס'האט געקאסט עפעס זעקס טויזענט דאלער צו וויפיל צו מאכן און האט ער געגעבן דעם טשעק דא האטץ עס, מ'דארף האבן איינער זאל ארום גיין? קאסט הונדערט דאלער יעדן ערב שבת! דאס זענען די רבנים, זענען אזוי נישט באגלייבט אויף גארנישט אז איך וואונדער מיך ווי ווען א מענטש זעהט א הכשר פון א רב גלייבט ער אז דער רב איז אפילו דארט געווען. שינאווער רב האט געזאגט אז א זאך האט א הכשר מיינט נישט ס'איז כשר, ס'מיינט אז ס'איז דא א חשש און מ'דארף האבן א רב זאל עס מכשיר און דאס זענען די רבנים דר'ערד ליגערס. סאו עניוועי, איז ס'זאל זיין יעצט אן עירוב אויך? איז זיי האבן געוואלט שטערן דעם עירוב אין מאנסי ווייל ווייסמאנדל האט געהאט אן אפעטיט ער זאל כאפן דא אפאר טויזענט דאלער יעדן חודש. סאו וויל איך נאכאמאל זאגן פארן עולם די אלע מקווה'ס אין די מאונטענס זענען פסול פסול פסול אפילו די פרומע די כוללים, יעצט ווייס איך ווי איך האב געכאפט דעם זלמן לייב'ן וואסארא שייגעץ ער איז, זיי האבן דארטן איין מקווה וואס האט נאר, איך ווייס נישט היינט, אמאל האט עס געהאט נאר איין בור, עס האט נישט געהאט א בור השקה אפילו, מען האט זיך געטובלט אין די מקווה אין דעם וואסער אליינס, און דאס אנצופילן, ס'איז צו א לאנג איך זאל מסביר זיין, מען מוז ארויספארן, מען מוז זען ס'זאל זיין אנגעפילט, זלמן לייב האט עס נישט געטון, ער פלעגט עס אנשטעלן נאך פסח און ער האט געלאזט ס'זאל זיך אנפילן, הי דידנט קעיר. דעיס זענען מענטשן וואס מען קען זיי טראסטן אויף מקוואות? וואט א שעים! איך זאג נאכאמאל יעדע אידישע טאכטער, די גייסט צוויי חדשים אין קאנטרי, די גייסט אדער איין מאל אין מקווה אדער צוויי מאל, אין דעי איין מאל אדער צוויי מאל קענסטו דיך ארומשפילן אז די ביסט א נידה דאורייתא און דיינע קינדער וועלן זיין בן אדער בת א נידה, איז וויל איך דיך בעטן א טובה, זאלסט בעטן דיין מאן, דארפסט גיין אין מקווה, ער זאל דיך אריינדרייוון אדער אויף מאנרא אין די גרויסע מקווה, אדער אויף מאנסי, אין מאנסי איז די וואיאלי מקווה, אין ר' מאטעלע'ס מקווה איז היינט אויך שוין גוט, נאכדעם ווען ער האט געכאפט זיינע פראסקעס האט ער עס געמוזט איבערמאכן, און זאלסט גיין אין א מקווה וואס מען נוצט א גאנץ יאר, קענסט גיין אין קלויזענבורגער מקווה אויכעט אין מאנסי, דארט איז דא א דברי חיים אן א פלעקסי, אזוי ווי דער רבי האט געוואלט. ס'האט זיך זיינע זאכן, יעדער האט זיך, אבער די אלע שיטות איז אירעלעווענט, אלעס איז א שיטה פון איין מאן דאמר וואס האט אזוי געהאלטן, אבער יעצט האבן מיר אסאך פראבלעמען פארדעם אז די גאנצע מקווה איז נישט כשר, ווער האט עס אנגעפילט, ווער איז געשטאנען דארטן טעג און וואכן און מאכן זיכער אז ס'איז נישט צוגעקומען קיין ג' לוגין שאובין אינמיטן, די ארבייטערס דרייען זיך דארט ארום, דער זווילער רבי איז אוועק זייער יונג, איך האב אים געזאגט איך האלט אז זיין מקווה איז נישט געווען אין דער ארדענונג, איך האב אים אייביג געזאגט. קודם האט ער געהאט א פייפ וואס מען האט געמוזט אריינלייגן, ס'איז אפילו נישט געווען מחובר, און ס'האט געהאט חקיקות, יעדע פלעסטיק פייפ האט חקיקות, האב איך געזאגט די פייפ ביי מיר איז א כלי, איך האב מיר קיינמאל נישט געוואלט גיין מיט אים, איך האב געזען וויאזוי ער פירט זיין מקווה, און נאכדעם האב איך אים געזאגט, איך פארשטיי בכלל נישט, דו געסט דיר א פאר אוועק, דא דרייען זיך דאך גוים אין דעם בילדינג, אפילו די בילדינג איז נישט פארשפארט, ווייל די גוים מוזן לייגן טיילס, און אויף די אנדערע זייט פון די טיילס איז דאך דער בור. פון מי גשמים? דאס איז א מקווה? איך האב געהאט, איך האב געמאכט יעצט אין בית וגן א מקווה, איז אויך געווען אזוי, עס איז שוין געקומען די לעצטע פאר רעגענעס, איך האב זיי געזאגט אזוי, די גוים ארבעטן נאך, איך בין נישט דא, איך קען נישט משגיח זיין, איך פאר אהיים. בקיצור, עס איז געווען עפעס א משונה'דיגע רעגן, עס האט אנגעהויבן שטארק צו רעגן, עס האט אנגעפילט נישט נאר די בורות נאר די מקווה אויך. האבן זיי זיך זייער געפרייט, קאלן זיי מיך אפ, רב ראזענבערג, ס'איז פיניש! זאג איך, אנטשולדיגט, אנטשולדיגט, ווער איז דארט געשטאנען ווען ס'האט זיך אנגעפילט, ווער האט באקוקט אז ס'איז געווען טרוקן פאר די רעגן האט זיך אנגעהויבן, ס'איז דאך דא אזוינפיל זאכן וואס מ'דארף וויסן. זאגן זיי, קיינער נישט, דו ביסט דא געווען, דו האסט אלעס איבערגעלאזט, זאג איך אים, איך האב איבערגעלאזט טרוקן, אבער גוים האבן נאך געארבעט נאכדעם אויכעט. קיצור האבן זיי געברענגט דארטן א רב, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ער איז פון די רבנות, כ'האב שוין גע'פסל'ט זיינע מקווה'ס אפאר מאל אין ארץ ישראל, און כ'האב געזאגט פיין אויב ער איז דיין רב שטעל ארויס א צעטל אז ער געבט א הכשר און זע ווער ס'עט קומען, איז דער אייגענער רב פון בית וגן האט געזאגט פאר דעם בעל הבית פון די מקווה איך אליין וועל נישט לאזן מיין ווייב נוצן די מקווה ווייל אונז קענען מיר יענעם רב. און ער איז א גוטער פאנדרעיזער, אבער מיט כשרות האט עס נישט, און מען נוצט עס נישט נאך ביז יעצט צוגעשפארט ס'איז, איך מיין, ס'איז אויף ס'איז צוגעשפארט ס'איז ס'ווארט אז ס'זאל קומען די קומענדיגע רעגן און מסתמא ט'עס זיין אין תשרי אדער אין חשוון אדער ווענעווער איטס גאנע בי. מען געט א פאר אוועק מען לאט איבער גוים ארבעטן די גוים ארבעטן צו פיקסן דעם דאך ליטל דאז דער רב כאפ אז דאס גייט אריין און ס'פילט אן דעם בור און איך האב דעמאלטס געזאגט דעם זוויעלער רב'ן דעם צינור וואס דו נוצט וואס ס'ברענגט אראפ די וואסער ער איז תלוש ער פלעגט אים ארויסנעמען, און אזוי איז דאס וואסער אראפגערונען אויף די פלאר, און ער האט עס געוואלט נוצן האט ער דאס אריינגעלייגט, זאג איך אים דער צינור האט פול מיט חקיקות, האט ער געזאגט נע, ס'גוט, דער אייבערשטער האט אים אויך געזאגט ס'גוט, איטס ענאף וואט יו טו, ס'איז ממש ליצנות וואס ס'גייט פאר, כ'האב געזאגט פארן זוויעלער רב'ן ווען האב איך אין מיין לעבן גענוצט א פייפ וואס איז נישט געווען מחובר די גאנצע צייט? זאג איך אים דו ווילסט עס נישט, דו ווילסט עס נאכדעם קענען אראפ נעמען, איז לייג כאטש יעצט ארום געהעריג א קביעות אונטן אונטערן דאך מיט האלץ עס זאל זיין קביע מען זאל נישט קענען רוקן, עה ס'איז גוט, אלרייט ס'איז גוט, ס'איז גוט, יעצט איז שוין זיכער גוט. שאלה איז נאר פאר וועם, און די זעלבע איז מיט די אלע מקוואות, נאכדעם האבן זיי פראבלעמען פון זחילה, איז דא דער אלטער שייגעץ ביק. ער געט א הכשר דארט אויף מאמר מרדכי'ס, מען האט עס געבויט אן אייזן בעטאן, נאך צוויי וואכן ליעקט עס, איך בין אן עדות, איך האב עס געטשעקט. פארשטייסט? מען פירט ממש די אידישע קינדער אזוי ווי זיי וואלטן געווען נישט ווערד גארנישט, זייער עבודה איז נישט ווערד גארנישט, און זיי ברענגען אראפ די כשר'ע קינדער. כ'וויל מורא'דיג מזהיר זיין דעם עולם, זאלסט נישט גיין נאר אין א מקווה וואס מען נוצט א גאנץ יאר, א גאנץ יאר מיינט וואס די מקווה פאנקשענט, דו מוזט עס נישט נוצן, די מקווה מוז פאנקשענען א גאנץ יאר. ווייל דארטן שלאגט מען זיך, און דארט אז ס'איז דא א פראבלעם קאלט מען אפ, ווען דער שייגעץ מענדעלע חזן ראבער אמסטערדאמער האט געלייגט א וואנט אז מ'זאל נישט קענען זעהן אז די פרויען האבן האר, דעם נעקסטן טאג האט מען עס מיר מודיע געווען, און וואס איז געווען? כ'האב אראפגעשיקט פיר רבנים, זיי האבן אפגעקאלט מענדעלע ראבער, זיי האבן געזאגט, מענדעלע ראבער? דו ווילסט נישט ס'זאל מען ארויסגיין קעגן דיין מקווה, נעם עס אראפ. און אזוי דארף מען זיין כסדר אויף די וואך. אבער אז ס'איז א זומער מקווה, ווער גייט זיך אפילו אומקוקן? איך זאג דאס שוין א פאר לעצטע יארן, כאטשיג איך פלעג אליינס ארומפארן זען די אלע זומער מקווה'ס, פלעג איך אבער אלץ זאגן, רבותי, נוצט עס נישט, שפילסט דיך ארום מיט בני נידות, און שפילסט דיך ארום מיט כריתות, פארוואס? פאר איינמאל אריינקומען, נישט נישט ביז אין שטאט, ביז מאנרא, איז מיר אויך גוט. מאנרא קענסטו גיין, אין מאנרא איז דא די בני יואל מקווה וואס איך האב געבויט, ס'איז אויסגעהאלטן זייער בכשרות, דער איז נאו ריעזן אז דו זאלסט נוצן די מקווה דארט, יעדער אינגערמאן האט א קאר, ווייל זומער מוז ער האבן א קאר, אין לך עני בישראל אפילו איך וואס איך האב קיינמאל נישט געדארפט א קאר, אין אמעריקע זומער האב איך אייביג געהאט א קאר, איך פלעג ארום פארן באקוקן מקווה'ס, נאכדעם איז געווען א פרשה מיט א פליישמאנס מקווה וואס מען האט עס אפן געלאזט ביז נאך סוכות, עס האט געקראכט, מען האט עס פארשטאפט. ב, קוקט זיך אום אויף דעם. נאכדעם איז דא די מקווה אין זייער ווייט אוועק אין אין ניו העמפשיר, ס'איז דא איינער וואס רופט זיך רימניצער רבי, ער האט געגעבן א הכשר דערויף, כ'האב אים געוויזן אז ס'איז א פסל'ע מקווה, איז וואס האט ער געטון? ער האט מיך מער נישט גערופן, כ'האב אים געזאגט מען דארף איבערבויען די גאנצע מקווה, ס'איז געווען דארטן נעבעך א מקווה איד, ער האט געהייסן הויער, ער האט מיר געזאגט אז נאך צוויי וואכן ליקט די מקווה, ער האט באקוקט און ס'ליקט. זאג איך אים דארפסט אוועק גיין פון דא, האט אים דער אייבערשטער געזאגט דו ווילסט נישט גיין איך וועל דיך אוועק נעמען, ער איז געגאנגען אין וואלד ער איז געשטארבן און נאובאדי נאוס וויי, אז מען מאכט מען שפילט זיך ארום מיט אידישע טעכטער אזוי ווי עס וואלטן געווען עפעס א פיס אוו גארביטש, מען שפילט זיך ארום מיטן אייבערשטענס תורה ווי עס וואלט געווען א פיס אוו גארביטש, איך בין נאכאמאל מזהיר אזוי ווי יעדעס יאר מען טאר נישט נוצן די אלע זומער מקווה'ס און אפילו די וואודרידזשער מקווה טאר מען נישט נוצן, איך קען דעם רב ער איז א לאו לייף א שייגעץ, ער. דעמאלטס ווען ער האט מיך ארויסגעשטעלט ער ברויך שוין נישט מער איך זאל אים העלפן ווייל ער האט דעמאלטס איבערגענומען דאס רבנות, האט ער מיר געזאגט ער וויל מאכן דא גרויס געלט, זאג איך אים קענסט מאכן געלט איך דארף נישט קיין געלט איך נעם נישט קיין געלט, ניין איך וויל קיינער זאל נישט איך האב עס געמאכט, זאג איך אים אז א נארמאלע סאטמארער אינגערמאן אדער א וויזשניצער אינגערמאן וועט אריין גיין זיך טובל'ען אין א מקווה וואס דו האסט געמאכט דארף מען אים געבן צו עסן ווילדע שוועמל. יעצט די מקווה דארטן אין גיבערס וואס איך האב געמאכט פארן וויזשניצער רבי'ן, קודם האב איך געמאכט פאר אים א פרייוועט מקווה ס'איז געווען פאר פרויען שפעטער הער איך אז מענדל האט געמאכט ביי זיך אינדערהיים א מקווה דארף מען אויך וויסן ווער האט עס געמאכט ווער איז דער משגיח וויאזוי האט מען עס אנגעפילט איז דארט טאקע איינער געווען די גאנצע צייט ער וואוינט דאך דארט אויבן איז אויך געשטאנען איינער דארט אונטן און געוואטשט די אלע זאכן דארף מען דורכגיין זייער טארעל און אויב עטס ווילטס דארף מען נאך יעצט קענען קענען איבערמאכן ווייל דא רעגנט ביי אונז די גאנצע צייט, מען קען נאך איבערמאכן די אלע מקוואות ס'זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, און אז עטס ווילטס מיך נישט נוצן איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, איך בין א פארנומענער מענטש מיט אנדערע מקוואות, אבער נעמטס איינער וואס ער קען און איינער וואס ער שטייט דארטן בשעת ס'פילט זיך אן, ס'מאכט זיך אזויפיל שאלות, איך בין געשטאנען אמאל אין א מקווה כ'האב עס אנגעפילט און עס איז אראפגעפאלן פון די וואנט ארום און ארום, די ווינדאו האט אזא אייזן ארום און ארום. ס'איז אראפגעפאלן, כ'האב עס געטראפן אויף די מקווה דאך ווי אלע וואסער איז דורכגעגאנגען. למעשה אבער איך בין דארט געווען די גאנצע צייט און איך מאך צייכענעס אין מיין מקווה, דאס איז איין אינטש, פינף אינטשעס, צען אינטשעס, איך ווייס פונקטליך וויפיל וואסער איך האב, און ווען כ'האב געקוקט דערויף איין מאל איז עס געווען שוין אנגעפילט א שיעור מקווה, נאר יעדע בור איז דאך אלץ אביסל גרעסער, ס'איז געווען א דריי פערטל שיעור מקווה, נישט געווען נאך א גאנצע שיעור, א דריי פערטל שיעור מקווה איז געווען אנגעפילט. און דאס טייטש אזוי, ס'איז געווען זיבן הונדערט ליטער, די קלענסטע שיעור האט עס שוין געהאט, ס'איז נאר נישט געווען טויזנט ווייל די בורות זענען גרעסער. בקיצור, און ווען איך בין ארויף אויפן דאך אפאר מינוט שפעטער האב איך געזעהן ווי ס'איז אראפגעפאלן די סיידינג, אלומינום סיידינג, פון די וואנט. איז איך האב געהאלטן אז ס'איז כשר ווייל איך האב דאך געוואוסט ס'איז כשר, דעמאלטס איז דאך דער העלמעצער געגאנגען מיט מיר און ער האט עס אויך געזעהן, אויך געהאלטן ס'איז כשר, ער האט געוואלט פרעגן דעם יאלעס, געווען א גרויסער פוסק, האט ער האט ער געזאגט אזוי, די מקווה דארף מען נוצן מוצאי שבת, און טאמער איז עס כשר דארף איך וויסן עס יעצט צו זאגן אז מען זאל עס שוין אנהייבן צו ווארעמען מיט אלעם, האט ער געזאגט קענסט עס רואיג נוצן, דער מענטש זאגט ער האט געזען די מקווה עס האט געהאט זיבן הונדערט ליטער איז עס כשר לכל הדעות, וואס איז נאכדעם געשען איז נישט וויכטיג, און שפעטער האט ער געשריבן א ספר שאלות ותשובות און געשריבן א גאנצע אריכות, עס איז מברר, אבער אלץ זאל איך נישט דארט געווען, ווען איך וואלט נישט דארט געווען וואלט מען געמוזט ווארטן נאך א וואך און נאך א וואך און עס איז א מקווה וואס פרויען האבן געדארפט צו נוצן. סאו בעסיקלי דאס איז וואס איך קען ענק זאגן. ס'געווען ר' משה ניישלאס האט געהאט א מקווה אין סקווער, כ'ווייס נישט צו ס'געווען פאר מענער צו פאר פרויען, כ'געדענק שוין היינט נישט, כ'מיין ס'געווען פאר פרויען אויך, איז געווען די פייפס צוזאמגעשטעלט געהעריג פסול, כ'האב געוויזן פאר ר' משה, האט ער געזאגט מ'זאל עס שוין איבערמאכן און איבערמאכן די וואסער. רבנים זיצן, זיי ווייסן נישט פונקטליך, זיי האבן נישט ארויס יעדע פיטשעווקע וויאזוי מ'מאכט היינט מקוואות, און ס'איז א ביטערער אומגליק. מען דארף ענדיגן מיט די אלע מקווה'ס, מען שיקט א פרוי זי רייניגט זיך, ס'דוירט איר צוועלף טאג און אמאל דרייצן אמאל פערצן, און ס'קאסט איר געלט און ס'קאסט איר מי, ס'קאסט איר איבערצולאזן די קינדער, סאך פראבלעמס, אז זי זאל נאך גיין אין א מקווה וואס איז נישט כשר, סא וואס האט מען דא אויפגעטון מיט דעם, איז איך קען נאר עומד ומתרה זיין, מער בין איך נישט. דא אויף צו טוהן. איך בין נישט קיין אלטער סאקמערע קאקמערע פערד איך זאל ארויס געבן בריוון און איך זאל ארום ווארפן בריוון, די משוגעים האבן אויף מיר ארום געווארפן בריוון זיי האבן אויס געגעבן אפאר טויזענט דאלער אויף בריוון און זיי האבן רוב בריוון געווארפן דארט ווי מיין טאטע וואו זכרונו לברכה האט געוואוינט, זיי האבן אבער נישט געכאפט אז מיין טאטע האט זיך אין לעבן נישט אנגעשטעלט אויפצוהייבן א פאשקוויל אדער ליינען א פאשקוויל, מיין טאטע געווען אויסגעטוהן אינגאנצען פון די אלע שטותים, א איד איז געווען א איד וואס האט געהארעוועט און ער האט געזאגט תהילים, און ער איז געגאנגען נאך געלט פאר אידן'סט וועגן, ער האט קיינמאל אין לעבן לא יעלה על דעתו, העסט אים געדארפט פרעגן ווער ס'איז רבי היינט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל וואלט ער נישט געוויסט צו ס'איז זלמן לייב, צו ס'איז ר' אהרן, צו ס'איז די דברי יואל, די מענטש איז געווען אויסגעטון פון די זאכן, סאו דער שטערן איז געווען ביזי, ער האט דארט אנגעמאכט דארט א גאנצע זאך, איך בין נישט געמאכט צו דעם. איך וועל נישט ארויסגעבן בריוון, מיין קול ווערט געהערט, מיין קול ווערט געהערט דורך מיין האטליין, ווער ס'וויל קען הערן און ווער נישט קען טון אזוי ווי איינער האט מיר אמאל אפגעקאלט ער איז א וויזשניצער, איך וועל דווקא נוצן דעם רבינ'ס מקווה, איך וועל דווקא נוצן דעם רבינ'ס מקווה ווייל ס'איז דער רבי, זאג איך ווייסטע וואס, מאך א בן הנדה מיטן רבינ'ס מקווה, איי דאנט קעיר, עטס טוטס מיר נישט וויי, איך זאג ענק וואס די רייט. פראם ראנג איז, און דאס איז געווען די ראנג פון אונזער חינוך אויכעט, אונז האבן געוואלט אויסלערנען וויזשניץ זאל נישט גיין צו די בחירות, בעלז זאל נישט גיין צו די בחירות, לערן אויס דיין עולם, ביסט נישט ריספאנסיבל פאר קיינעם. כ'האב יעצט געטראפן א מענטש, כ'האב מיט אים געהאט אן אינטערוויו, און כ'האב אליין נישט געוואוסט ווי שלעכט דער מצב איז, און כ'מוז צולייגן אפאר ווערטער, כ'האב ענק געזאגט דא אינמיטן שיעור, ס'דא א נייע צרה אויף כלל ישראל, די צרה ארבעט אזוי, צרה ארבעט, אז די רעגירונג וויל געבן ביכער אויסצולערנען ווי אזוי בריאת עולם איז באשאפן געווארן, און זיי זאגן מען מוז לערנען אלע שיטות אזוי ווי די אידן האבן בראשית ברא אלוקים, און די עיטיאיסטס זאגן פון די ביג בענג, פון די ביג בום. און נאך אזאלעכע שיטות, און וואס די מוסלאמער זאגן, די מוסלאמער גראדע האלטן אויכעט אזוי אז ס'איז בראשית ברא אלוקים, ווייל ווער ס'האט פאר אים געשריבן, פאר מוחאמאד, זיין קוראן זענען געווען אידן, געשמד'טע אידן. איז למעשה ס'איז דא וואס די אינדיענס זאגן אז די קי האט באשאפן די וועלט, אזוי בוקט מען זיך נאך איין צו א קי אין אינדיע, עניוועי פרעג איך דעם ער איז א גאר א גרויסער כלל טוער פרעג איך אים וואס גייט זיין דער סוף זאגט ער דער סוף וועט זיין נאך צוויי דורות איז נישט דא קיין איד אין די גאנצע וועלט אין אמעריקע זיכער נישט און ארץ ישראל גייט עס נאכטון. האב איך דא א מענטש וואס איך האב געטראפן אין שול, און ער זאגט מיר אז זיינע קינדער לערנען אין פאבליק סקול, האב איך אים געפרעגט, זאג מיר איך וויל דיך פרעגן עפעס, וואס איך פארשטיי די עסן האסטו נישט קיין פראבלעם, אבער מען מוז פאר דעם עקסטער באצאלן, אבער וואס טוסטו מיט די מינות וכפירה וואס מען באקט אריין אין די קינדער, וואס טוסטו מיט דעם, זאגט ער מיט דעם האב איך נישט קיין פראבלעם, מען האט מיך ארויסגעווארפן, נו איך מיין וואס זאל איך נאכלויפן א רעלידזשען וואס מען האט מיך ארויסגעקאפעט ווי א הונט, ער האט פינף קינדער. עס לערנען דארט נאך זעקס קינדער פון אן אנדער ס'לערנען, לערנען דארט מסתם דרייסיג קינדער אין פאבליק סקול אין לעבן מאנסי, צו אין מאנסי, צו אין ספרינג וואלי. דער עולם איז אזוי ביטער און פארווייעדיגט אז ס'איז דאך נישט דא דאס גלייכן. ס'דא א משוגענער יצחק שטערן און דרייט אן די גאנצע שטאט און יעדער האט פאר אים מורא. איך האב נישט פאר אים מורא. ער האט מיר שוין געשיקט א מעסעדזש. ער האט א ווייב א מכשפה פונקט ווי ער איז א מכשף. און ער האט א זון וואס האט שוין חתונה געהאט און ער טאטשט, ער לויפט נאך, ער גראבט נאך די קינדער פונעם בילדינג. איז געגאנגען איינער, א מענטש, האט אריינגעלייגט א ווידיאו, איך וויל זעהן וואס ס'טוט, איז געגאנגען יצחק שטערן מיט די מכשפה, מען זעהט ס'איז דא א ווידיאו ווי זיי רייסן עס אראפ, בקיצור, ס'טוט זיך אויף טיש און אויף בענק, זיי גייען זיי מ'קאלט אפ חיים קלמן גוטמאן, דער יצחק שטערן האט שוין נישט וועם צו רופן נאר חיים קלמן גוטמאן, אמאל ווען ער איז געגאנגען נעמען חתימות אויף מיר האט ער כאטש גענומען עלטערע רבנים, א פאר. עס זעט אויס קיינער גייט שוין נישט פאר די סאטמארע גארביטש, די פאליס גייען שוין אויך נישט דערפאר ווייל זיי האבן געזען וואסערע רשעים די סאקמערע חברה זענען, די אלע וואס האבן זיי געגעבן געלט נאר ווען ס'איז געקומען צו מסר'ן האבן זיי געמסר'ט, רעכניץ, רייכבערג, די אלע חברה, א פנים היינט אז זיי לייגן א הענט אויף איינעם איז אחת דתו, ס'איז נישט אזוי ווי אמאל איז געווען, זיי האבן געכאפט גראד צוויי עדות און געלאפן צום דיסטריקט אטוירני, יענער האט געשלאגן, מ'האט צוריק געשלאגן, און ס'אהער מיט אהין. נאנאנאנאנא, די באלאוני האט זיך געענדיגט. גייט ער און ער קאלט אפ דעם יונגסטן דיין אין סאטמאר, וואס קיינער האט נישט קיין דרך ארץ פאר אים עניוועי, איז במילא מיינט ער דורך אים וועט ער פועל'ן, ער האט אפגעקאלט יענעם יונגערמאן, האט אים געזאגט זאלסט וויסן, דער דיין, דער דיין האט אפגעקאלט דעם יונגערמאן פונעם הויז, האט אים געזאגט זאלסט וויסן, זאגט ער אים אזוי. ווילסטו דיך אריינלייגן אין די פרשה און זען וואס דא גייט פאר און איך וועל דיר געבן גענוג ווידיאוס צו וואטשן, דעמאלטס וויל איך פון דיר הערן, ווען נישט גיי אין דר'ערד, האט אים אפן געזאגט, איך האב מיט דיר גארנישט, און ווען איינער טרעפט מיינס א קינד חלילה, דעמאלטס וועסטו נישט זיין אוועילעבל ווייל דו האסט מוזן בעקן דעם שייגעץ שטערן, פארשטייסט? סאו דאס איז געווארן פון די גאנצע זאך. עניוועי, זאגט מיר יענער, איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, דו ווילסט איך זאל האלטן רעלידזשען ווייל מ'האט מיך ארויסגעווארפן? פארוואס? דאס וואס מ'האמער אנגעמאכט אונז האמער אנגעמאכט א גרעסערן חורבן ווי די יוונים וואס האבן געוואלט אונז צונעמען די תורה ווייל זיי האבן נישט געקענט צונעמען און דא האט מען צוגענומען. אזויפיל דראפאוטס איז דא, אזויפיל צושלאגענע מענטשן איז דא, ס'ממש נישט צום גלייבן וואס אונז האמער געטון. דאס איז א נארמאלע זאך, איינער שטוצט זיך די בארד ווארפט מען אים ארויס. קאלט מיך אן איינער און זאגט מיר כ'זאל זייער אבאכט געבן ווייל דער אהרן ער ליידט זיך אויף נערוון. שרייט ווי א משוגענער און טוט אלעס ווי א משוגענער זאלסטו וויסן אז ער האט צוריק גענומען דוד עקלשטיין דער וואס זאגט פאר פרויען דו האסט א פלעטבושער תחת דעם וואלט איך געוואלט אהרן זאל פרעגן דוד עקלשטיין וואס דאס הייסט א פלעטבושער תחת אפשר טאר מען נישט האבן אזא תחת אפשר דארף מען עס אראפ שניידן לאולייפס איינער האט מיר געזאגט ער איז אויפגעוואקסן מיט אהרן און ער איז אזא לאולייף ער פלעגט שטיין און קוקן אויף די פרויען שעות זיין ברודער האט אים געזאגט ער, וואס איז נעבעך נישט געזונט, דער אנדערער, זאגט ער אים, קום שוין, ניין, איך מוז כאפן יעדן בייק קוקן, זאגט ער, עס וועט קומען באלד נאך איינס, האט ער אליין געזאגט, אהרן האט נישט קיין מינוט געהאלטן עס וועט נישט קומען מער נאך א פרוי, ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר, און ס'איז א דזשאוק וואס אונז האמיר געטון, און מען ווארפט מער ארויס קינדער, און איינער שטעלט זיך זאגן, איך האב געהערט יעצט א יוטוב, איך ווייס נישט, ס'איז אן אלטע מסתם, אז ס'דרייען זיך משחיתים, און אהרן דו ביסט דער גרעסטער משחית, דו נעמסט אוועק יעדן טראפ, אידישקייט וואס איז דא יעצט, איך האלט אז דער עולם דארף פייטן פאר דעם, דער עולם דארף ארויסגיין, יעדע רעבישע חתונה קאסט וואס עס קאסט אויסצוהאלטן א וואך א מוסד, דאס אלעס מעג מען, אוועקכאפן געלט פון הקדש מיט אלעם, פארוואס? ווייל דער רבי דארף האבן א שיינע חתונה, דער אייבערשטער דארף נישט האבן גארנישט, ס'איז אזא שאנדע, יעצט איך האב געזען דא א צייטונג, די טשיף, איך ליין די צייטונג, וואס געט דזשאבס פאר די פעדערל גאווערמענט, סטעיט און סיטי, איז דא יעצט קארעקשאן אפיסערס הייבן אן מיט צוויי און דרײַסיק טויזענט דאלער א יאר, אין א פריזען דארפסט נישט שיסן דארפסט גארנישט, קענסט גיין אין א מינימום סעקיוריטי ס'מוז נישט זיין מעקסימום, און נאך פינף יאר האלטן זיי ביי אַכציק טויזענט דאלער א יאר. ווייסט וואס דאס הייסט? איך וואלט געוואלט קענען אין וויליאמסבורג דעם אינגערמאן וואס ער מאכט אַכציק טויזענט דאלער א יאר, און דאס איז מיט א פענשען מיט אלעם און אלל אלל אראונד, אזוי דאס גייט פאר, אונז דארף מען זיך לעקן צו משה דוד נידריגמאן, ס'איז דא א פיקטשער ווי ער האט אינאיינעם מיט מיט סטיוו לענטאל, איז דא א פיקטשער, זיי האבן געשיקט פסח פארן עולם צו עסן, פארפוילטע פארשטינקענע אייער, אלעס איז געווען אין דר'ערד, די גאווערמענט האט פאר דעם באצאלט, נאכדעם די גוטע האט מען אוועק געלייגט, מען האט עס פארקויפט דארטן איך ווייס נישט אין וועלכן גראסערי, און די דזשאנק האט מען געגעבן פארן עולם צו עסן, זיי זענען דאך עניוועי גיני פיגס, האט מען דאך מורא צו רעדן א ווארט, דא אזויפיל קינדער וואס זיי זאגן מען האט גערעיפט זיי, מען האט זיי גערעיפט אלס יונגל און אלס בחור, זיי האבן מורא ארויסצוקומען, און ווייסטו וואס, קומט עס נישט ארויס. יעצט, איך דאוון אין א סאך מאל אין ביאלעסטאק, איז שעלי סילווער האט אים געטראפן אז ער איז גילטי אויף אלע טשארדזשעס, ס'האט אים נאך געקאסט נאך צוויי דריי מיליאן דאלער לויער געלט, און אנגעברענגט אז ער איז גילטי אויף אלע טשארדזשעס, און איך האב אים געזאגט ער האט צוגענומען געלט פיר א האלב מיליאן דאלער וואס מ'האט געגעבן פאר קינדער, און איך האב געפייט פון די ביי די גאווערמענט איך וויל וויסן ווי די געלט איז, פון דעם איז ארויסגעקומען אז ער איז א קרוק אלל די וועי, און איך האב אים געווארענט האב געזאגט איים נאט גאנא לעט די טשילדרען אן געלט, ווייל וואס אונז האמיר געטון דא מיט די קינדער איז געווען איין קאטאסטראפאל, און אז דו גייסט און דו נעמסט צו דאס געלט וועסטו גיין אין דרערד, כ'האב געזאגט נישט איך ווינטש עס דיר אלע קינדער. דאס איז די ברכה פון אלע קינדער אינאיינעם. יעצט איך זאג אייביג, אמעריקע גייט אונטערגיין פון זיך אליין, א סעלף דעסטראקטינג קאנטרי, אריינגעלייגט באמבעס און ס'גייט צו צופלאצן. שטעל דיר פאר ס'איז געווען דער אטורני דזשענעראל עריק שניידערמאן, האט מען אים געכאפט אז ער האט זיך אויך פארשפילט מיט נקבות, ער האט געמוזט רעזיגנירן. יעדער וואס איז יעצט אין די פאוקעס, פרעזידענט, די ווייס פרעזידענט, אלע, קוק נאך וועסט זען וואס מען טרעפט אויף יעדן שמוץ. די לאנד האט נישט קיין שום פיוטשער, העז נאו פיוטשער וואטסאועווער. א יונגעל איז א מיידעל, מען מעג גיין אין וועלעכע טוילעט מען וויל, גניבות איז שוין מותר אין האלב אמעריקע, ס'האט נישט קיין שום מין פיוטשער דיס קאנטרי, עניוועי צוריק קומען יעצט צו וואס מען לערנט, כ'וויל וויסען ווי זענען אלע רבנים יעצט ווען מען מאכט א שוואך אז נחום ראזענבערג האט אין אייאווע א האטליין וואס ס'רעדט מען נבלות איז יעדער ארויס, פארוואס מ'האט יעדעם צוגעזאגט געלט צו באצאלן געלט, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס די דיעל איז געווען מיט דעם יצחק שטערן, וויל איך אבער פארשטיין, יעצט גייט מען אומברענגען די גאנצע תורה. די גאווערמענט האט ארויסגעגעבן א געזעץ און זיי גייען אונז געבן זייערע גויאישע ביכער, מען גייט לערנען אלעס, דאס הייסט מען גייט לערנען חומש אויף אידיש, זיי אויף זייער גויאישן סיסטעם, וויבאלד ס'איז קיין שום רוף נישט דא ער זאל געבן א זאג, עי מען טאר נישט, עי וואס איז געשען? מען האט געמאכט א אסיפה צווישן די ימים טובים, מען האט עס געמאכט אין מאנסי, ווייל אין מאנסי האט.

גארנישט, ווייל אמאל בין איך געווען א מיראדער, און ווען איך האב געמאכט די מקווה ביי די בני יואל איז געווען דארט א שמחה פון עפעס א, כ'ווייס, שבע ברכות, ס'איז נישט קיין שבע ברכות, ס'איז געווען א תנאים, און אהרן האט געקוקט אויף א פרוי, שי מאסט העוו בין א ביוטיפול וואמען, איך האב נישט געזען אין איר די ביוטי, ער האט נישט געקענט אראפנעמען זיינע צוויי אויגן פון איר, די פרוי האט זיך אזוי געשעמט, א פרוי שעמט זיך אויך אז מ'קוקט אויף איר. געט ער א פרעג זאג מיר אונז קען מיר זיך פון ערגעץ? דעמאלטס האט ער אויפגעהערט. א שמוציגע לאו לייפס מען גייט יעצט אונטערברענגען די תורה איך ווארן יעדן רוף ווער סהאט עפעס א שטיקל געפיל צום אייבערשטן און צו זיין תורה זאל מוחה זיין מ'עט דיך ארויסווארפן הע הע איך האב דאך הנאה מען האט מיך ארויסגעווארפן הע הע קודם דארף איך דאך נישט גייען אין א שול. קען דאווענען אינדערהיים, איך גיי גראדע יא, נאר איך זאג סתם אזוי, מען וועט ענק ארויסווארפן, מען קען ענק ארויסווארפן, דא האסטו דושינסקיא, איז ער געווען א לעקער? מחלל שבת געווען? איך ווייס נישט צו ער איז אלט זיבעציג יאר אפילו, לאזט ער איבער האב און גוטס און ער גייט אפפייגערן, האלט אז די קינדער זאלן אים אריינלייגן א דאלער, דזשאסט אין קעיס עס וועט איינער גיין פאר צדקה. ער איז געקומען מיט מיר זיך טשעפען, און וואס האב איך געהאט מיט אים? ער האט א שוועגערן וואס זי איז דארט אין רייכמאנס, איך ווייס אין טאראנטא, זי איז געווען אזוין א פראסטיטוט, מען האט זי, דעי שי וואז לעיד אלל אווער די קאנטרי לייק טרעקס אויף די רעילראוד, מען האט זי געוואלט מציל זיין, האט מען זי אהער געברענגט און זי איז געווארן א רעבעצן, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? נאנאנאנאנאנאנא איך בעט דעם עולם מען זאל זאגן פאר דער רב מען זאל אריינגיין צום סקווערע רב זאל מען זאגן רבי אויב דו טוסט דאס צו אונז האסטו גענדיגט מיט תורת משה ברויכן מיר דיך נישט האבן קאפעטס דעם שייגעץ ארויס און דער עולם זאל אויפהערן צו געבן געלט ביי אידן האט זיך נאכנישט אויסגעלאזט קיין געלט אונז זעמער נאך ס'נאך דא מולטי מולטי מיליאנערן און ביליאנערן. נאר, קיינער האט נישט קיין געפיל און עטס ווייסטס נישט וואס דא געשעט, ס'איז א חורבן, קיינער האט נישט געזען זעכציג יאר אז מ'האט מאלעסטעד קינדער, יעצט קומען אלע רבנים זיי זאגן טאקע ווי זעמער אונז געווען, ווער האט געוואוסט, ווייסט וואס דו האסט נישט געזאגט גארנישט, ווייל דו האסט באקומען קיק בעקס און לא יחרץ געלט פון דעם שטערן און דעם שייגעץ און פון נאך אפאר אזאלכע שקצים, די גרעסטע משפחה בזויה ביי כלל ישראל זענען די שטערנס, ס'דא איינער וואס האט נעבעך א טויב קינד? איז ער א גרויסע קנאי קעגן מדינת ישראל און מען טאר נישט קויפן אסם ווייל זיי געבן פינף פראצענט פון זייערע רווחים פאר די צבא, מען טאר נישט. עס איז דא אן אפגעפארענער פון אונז א בחור, כ'ווייס היינט א בחור צו א שוין א גוי גמור, האט אים געטראפן דא אויף מעקגינעס בולעווארד טאנצן מיט א שיקסע, מיט א שיקסע! גייט ער צו און ער זאגט זעסט דעי שיקסע? דעי איז אן איזרעילי! און זי געבט אויך פינף פראצענט פון אירע רווחים פאר אסם. דאס איז אונזערע פירער היינט. ער הייסט אפרים שטערן. ער איז א קאזין מיט דעם אפרים שטערן פון ארץ ישראל. ער איז אמאל געווען אן איידעם ביי טארעם, און זעט אויס אז דאס ווייב האט געכאפט אז ס'טויג עפעס נישט און זי האט אים גע'גט און זי האט אים איבערגעלאזט און זי האט אים איינגעטשענדזשט פארן ירושלימ'ער רב. אונז דארפן פון די אלע שקצים ליידן? יעצט איז דא אכט וויזשניצע רעבעס, נאך צוויי אין ארץ ישראל. זיי נישט זאגן קיין ווארט? איך וויל הערן זיי זאלן זאגן מ'טאר נישט נעמען דאס געלט און מ'וועט עס צושטעלן. אין לאנדן האט אויכעט געזאגט פשעווארסקער רבי אז מען טאר עס נישט נעמען, ס'איז דורך א יאר, זענען זיי געגאנגען רבי מען דארף דעם בודזשעט, ס'פעלט אין בודזשעט, זאגט ער נו גייטס נאך געלט ביי די גבירים, זאגט מען דער רבי האט דאך געזאגט אונז זאל מען נישט נעמען קיין געלט, זאגט ער איך האב נישט געזאגט איך וועל דיר גיין העלפן, עטס אלס טיכטיגע מענטשן שטעלטס עס צאם, ס'הייסט פשעווארסקער האט שוין יעצט נאך א זון וואס איז געלאפן צום בעלזער פאר העלפ, אויכעט א צעדרייטער מענטש וואס איז אים געקומען זאגן אז מען האט מאלעסטעט דער וויינגארטן וואס האט באקומען דרייסיג יאר האט מאלעסטעט צוויי פון זיינע קינדער, ווען זיי האבן פארציילט האט ער זיי נאך געפראסקעט, און ער איז א רבי של כל בני הגולה וואס די גאנצע וועלט ווענדעט זיך צו אים אז זיי האבן א פראבלעם, כ'וויל זאגן פארן עולם, די סכנה איז גרויס אויף כלל ישראל אונז פארלירן מיר גאנץ תורת משה. ס'איז שוין מיט וואס צו טאנצן בקבלת בקבלת יום זה. רבותי, לאמיר זיך אהערנעמען אפאר ערנסטע אינגעלייט, אזוי ווי איך וויל ענק פארציילן היסטערי, דער בעלזער רב, בערעלע האט געהאלטן דא איינעם וואס יענער האט אים געברענגט גרויס געלט, כאטש ער האט געוואוינט מיט אן אשת איש, איז ער געפארן מיט איר אויף אלבעני און ווייט אריינגעגאנגען אפאר ערנסטע כולל יונגעלייט צען שטיק צום בעלזער און זיי האבן אים געזאגט רעבע אויב די פארטרייבסט נישט אים מאך מיר נאך א בעלז זיין א ערליכע בעלז און די שקצים און פאר דעם האט ער דאך מורא געהאט אלס ער האט מורא געהאט ס'איז געגאנגען האט ער געזאגט יענעם זאל אוועק גיין, ער האט געהייסן בראנער ווער ס'געדענקט די פרשה, נישט נאר האט ער אים געהייסן זאל אוועק גיין, ער האט נאך באצאלט גרויס געלט אפטריט געלט אויך, וואס דאס באדערט מיך נישט, ער האט דאך טאקע צוגעשטעלט אסאך גניבה'שע געלטער, דער בעלזער האט געמיינט מיט דעם וועט ער מצליח זיין מיט יענע גניבה'שע געלטער, באט ס'איז נישט מיינע ביזנעס, זאל יא נעמען געגנב'עטע געלט, זאל נישט נעמען, יעדער נעמט היינט, סאטמאר נעמט אויכעט, קיינער זאל דיר נישט פארקויפן קיין ליגנט. איז למעשה די צען יונגעלייט האבן געראטעוועט בעלז, האבן געראטעוועט דעם נאמען בעלז, זיי האבן אויך געראטעוועט כלל ישראל, ווייל ווען בעלזער רב האט אזא נואף איז אנבעליוועבל, איז דארף מען אריינגיין צו די אלע רעבעס, די סקווערע זאלן אריינגיין צום סקווערע, די וויזשניצע זאלן אריינגיין צו אלע אכט וויזשניצע רבנים, און מען זאל מאכן ארדענונג דא, איך קוק אן ווי פאלש אונז זעמער געווען, זעמער געווען ביזי. וויזשניץ רעדט חיברו און וויזשניץ נעמט געלט פון די מדינה, דערווייל סאטמאר רעדט אויך חיברו, גיי אין גאנץ בני ברק דארט אין שיכון סאטמאר יעדער רעדט חיברו, וואס שיסט עטס אויף יענעם? יעצט לאמיך זעהן ווער זענען די גרויסע קנאים מי להשם עלי, ווער העט אריינגיין צו די רעבעס און זאגן רעבע איז דאס אמת אז די גוים גייען אונז געבן? איבערגעטייטשטע ביכער אויף אידיש און זיי גייען דארטן אריינשטעלן דריי שיטות וויאזוי די וועלט האט זיך באשאפן, אויב ס'איז אמת איז עס געענדיגט פון די תורה. און ווי זענען די אלע מאמעס? עטס ברענגטס קינדער אז מען זאל קענען מיט זיי מאכן א קרבן פסח? איך פארשטיי דאס נישט, עטס ווילטס נישט ערליכע דורות? דער קאשוי רב דער היינטיגער האט א פראבלעם, עפעס א איד האט געקויפט א הויז און האט אראפגענומען א בוים מיט א שנוים, העי, דו האסט נישט קיין פראבלעם אז מען גייט אריינלייגן די אלע זאכן אין די אידישע שולעס? איך ווייס נאכנישט צו ביי דיר העט עס זיין צו עס העט נישט זיין, נאר אפילו לאמיר זאגן אז עס העט נישט זיין, דו האסט נישט קיין פראבלעם אז מען שמד'ט אויס כלל ישראל? און קיינער זאגט נישט קיין ווארט, עס אינטערעסירט קיינעם נישט. סאו לויט ווי דער אינגערמאן געבט מיר איבער, מען געבט שוין נישט קיין טרייפות אין פאבליק סקול, מען געבט נישט קיין כשר'ס אויך נישט, און ער געבט איבער די איינציגע פראבלעם איז די קוריקולעמס וואס מען ליינט וואס עס רעדט פול מיט מינות וכפירה. איז לויט ווי ער געבט מיר איבער איז אין אונזערע היינט פונקט די זעלבע קוריקולום, ס'איז פול מיט מינות וכפירה, און וואס דארף מען דעמאלטס האבן א תלמוד תורה? פארוואס? ווייל זלמן לייב מיט אהרן מיט אפאר שקצים זאלן מאכן געלט אויף דעם? זאלן זיי אלע גיין ארבעטן, זאלן ווערן באס דרייווערס. און דער אמת איז אז מען זעצט זיך אראפ און מען גייט דורך די ביכער וויפיל יעדער האט גע'גנב'עט און וויפיל יעדער עקזעקיוטיוו האט גע'גנב'עט און דער האט גע'גנב'עט און יענער האט גע'גנב'עט, וועסטו זען אז מען קען אויסהאלטן די מוסדות פון דעם שכר לימוד וואס מען רייסט ביין עולם און אז ס'פעלט אביסל אויס גייט סוף יאר אין אפאר גבירים און מ'איז באצאלט, נאר אונז האלט מיר נישט ביי דעם, אונז וויל מיר אפראבעווען דעם עולם, דעטס וואט ווי וואנט. ס'איז יעצט געווען אין קרוין הייטס א איד וואס האט באנקראטירט, כ'ווייס נישט, צוואנציג דרייסיג מיליאן דאלער און געקייקלט געלט, אלעס איז אין די מיליאנען, דער אייבערשטער זאגט אז מען געט עס נישט פאר תורה, געט מען עס פארן רוח, ס'איז דא א תוספות אין מסכת תענית. תוס' אז עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה, תוס' יוצא השדה דאס איז עשו, ער הייסט יוצא השדה, איז טאמער געבט מען נישט פאר יעקב, אויב ס'איז נישט עשר תעשר איז געבט מען עס פאר יוצא השדה פאר עשו, ס'איז א תוס' ס'איז א שיינע דרוש אבער ס'איז גאר א תוס'. יעצט איז דא עפעס א אייניקל פון רב אלישיב וואס ער זיצט אין תפיסה, מ'זאגט ער זיצט אין תפיסה וועגן.

ס'איז גענוג דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל ארויסגיין שנעל און גרינג און ער זאל זיך קענען אויסגלייכן מיט די רעגירונג נאך אפאר יאר זיצן, נאך א יאר צו וויפיל איז ער געוואויר געווארן מען מאכט מעשה מגונים היהיהי די גאנצע תפיסה איז געווען אייביג פול מיט מעשה מגונים. סאו איז דא איינער הרב אלישיב זיין אייניקל ער וואוינט אין רמות און ער זיצט אויכעט פאר מעשה מגונים און נעבעך געשעהן אן אומגליק אז זיין ווייב איז יעצט געשטארבן, שטעל דיר פאר, א יונגע פרוי, נאר זי האט זיך גענומען מסתם צום הארץ, און שטעל דיר פאר וואס איז געשען, שטעל דיר פאר, מען האט אים נישט ארויסגעלאזט אפילו צו די לווי', ער האט געהאט א חשבון, ער גייט מגדל זיין די קינדער, זאגט די גאווערמענט, ניין, אונז האמיר גענוג פאסטער האומס, נישט געזארגט, פארשטייסט ווי ס'האלט, דאס איז שוין רב אלישיב, און די רבנים האבן געוואלט אלעס באהאלטן, ביי זיי ליגט די מערסטע זנות וואס ס'איז דא, דערפאר האבן זיי געוואלט באהאלטן. אין דעם שטייט ביי ראש השנה איז די מלך איז מען דן תחילה.

א פרוי האט ארויפגעשיקט א קינד אז זאל גיין עפעס בעטן פון א שכנ'טע, און זי האט געזען דאס קינד קומט נישט צוריק צו שנעל, איז זי ארויפגעגאנגען האט זי געזען ווי דער מאן פון דעם פרענד וואס זי האט ארויפגעשיקט מען זאל עפעס נעמען, האט שוין אויסגעטון איר קליינע פינף יעריגע טאכטער'ס פענטיס, און ער איז שוין דארט אריינגעלייגט ראשו ורובו אין די וועדזשיינע, און גארנישט, זי האט גראד גערופן די פאליס, זיי זענען נאכגעלאפן, מען האט אים געכאפט, און מען האט אים איינגעזעצט, סאו דאס איז נאך געווען פאר שבועות, דאס איז נאך געווען. ביינאכט פארדעם, און חוץ אין דעם איז דאס נעבעך פון אינסעטס פון מענטשן וואס זיי קענען זיך, וועגן דעם זאג איך מען דארף זייער וואטשן, שיק נישט דיין קינד. יעצט איז דא ברעיקינג ניוז, מורא'דיגע ברעיקינג ניוז, ס'איז דער אברהם הערש הלוי בעק, ס'זאל נעמען פון אלע אידישע קרענק אן עק און פון אים אויך שוין, בקיצור ער האט גרויסע פרעשורס ווייל יעדער האט אים געזאגט ניין דו ביסט שולדיג געווען אז מ'האט געלאזט אז ס'זאל אנטלויפן די חיה לייפליין און מענטשן זענען אנגעברויזט און ער האט שוין געזאגט שטילערהייט אז ס'טוט אים לייד, ער האט נישט געגלייבט אז ס'געשעהט, אבער ער איז א ליגנער ווייל איך בין איך בין דארט געווען איך האב גערעדט מיט אים, מיין אז ער געהאלט אז איך בין א ליגנער? איך האלט אז ער איז א ליגנער, איך האלט אז ער האט קיינמאל קיין מורה הוראה נישט געווען, סתם א א אומזינסטיגער פרעסער געווען. עניוועי האט געשריבן, יעצט מיטוואך לסדר כה תברכו את בני ישראל דאס איז נשא האט ער געשריבן פאר. די חברי קהילה ותושבי עירינו כל אחד בשמו יבורך, וועם מ'האט גערעיפט דאס וועט שוין בלייבן ביי אים און ער זאל עס מיטטראגן אין קבר. נאכדעם שרייבט ער ווייטער, ידוע, כ'האב אייביג געוואלט וואוינען אין ארץ ישראל, נאר געדארפט האבן די אמעריקאנער צו די חוץ לארצדיגע טשיקן צו פרעסן, און נאך א דין ודברים, מיט די דאקטוירים האט ער מחליט געווען אז יעצט איז די ריכטיגע צייט צו פארן ווייל טאמער נישט וועט מען מוזן טראגן טויטערהייט. בקיצור וויל ער יעדן זאגן א סעודת פרידה, די רשע, די הינט, די אכזר, די רוצח, אונז געזעגן מיר זיך נישט פון דיר, אונז וויל מיר אז די שיקסע חיה לייפליין זאל אהער קומען און גיין זיצן דא צוואנציג יאר אין תפיסה, די גארנישט וואס די ביסט, די ווייסט וויפיל מיידלעך זי האט געהארגעט וואס אונז ווייס מיר פֿופֿצן און די ביסט געווען דער רב. און דו האסט געזאגט מען זאל שאפן שנעל געלט אונטערן טיש מען זאל זי לאזן אנטלויפן, און דו זאגסט עס טוט דיר וויי, פארוואס זעסטו נישט אז דו זאלסט חי לייפליין צוריק ברענגען זי זאל שטיין פאר משפט? ניין דאס טאר מען נישט, אז דו ביסט בעק זאל נעמען אלע אידישע קרענק אן עק און פון דיר אויך, און ער בענטשט יעדן די אלע וואס זענען געשטאנען צו זיין רעכטע האנט משך די אלע יארן, און די וואס זענען געשטאנען יעדעס מאל ווען מען האט געברויכט סיי בגוף סיי בנפש סיי בממון. ואם באתי לפורטם אי אפשר כי רבים הם די רשע די שייגעץ האסט געמעגט זיין א מנהל פון א מיידל סקול הא? האסט געמעגט זיין א פירער פון א תלמוד תורה? די ביסט געווען א שייגעץ נאך אין וויזשניץ דיך האט די וויזשניצער רב דעמאלטס איז געווען די רב און שפעטער איז געווארן די רבי האט דיך ארויס געווארפן ווי א הינט אין די גאס בקיצור ס'וועט ווייטער אנהאלטן. און דאס ידידות און בעזר השם וועט ער ווייטער מתפלל זיין אוי ס'וועט טאמער טאמער וועט ער מתפלל זיין זענט עטס אויף צרות ביז לאנג ער האט נישט מתפלל געווען איז גוט געווען און זכרונם לא ימוש מדעתי די פערד וואס די ביזט האסט הונדערטער מיידלעך האסטו געהארגעט פֿופֿצן וואס אונז ווייס מיר וואס מ'האט ארויס גענומען די בתולים מיט די פינגער די חזר'טע חיה לייפליין און מ'דארף האבן דיינע תפילות דארף מען האבן. נאכדעם בעט ער מען זאל אויכעט מתפלל זיין אז ער זאל האבן א בריאות השלימה, דו זאלסט אזוי שנעל נעמען אן עק אזוי ווי די נאכט קומט, און מען זאל מתפלל זיין פאר אים און פאר זיין בני בית, די רבנית, די רעבעצין, בתוך שאר חולי ישראל, דו שייגעץ דו לאו לייף וואס דו ביסט. כ'בעט אויכעט אז מ'זאל רעדן פון דברי תורה און דברי חסידות, מ'זאל רעדן פון וויאזוי די חזר'טע, די חזרת, מלכי לייפליין, חיה לייפליין, האט אריין געשטופט דעם פינגער אין יענעמ'ס וועדזשיינע, פוי, זיך אביסילע, די חזר'טע וואס דו ביסט, וואט ע סיק דאג, מ'זאל מתפלל זיין, מתפלל זיין, מתפלל זיין, מתפלל זיין, שעים אן יו. אזא שייגעץ האט מען געדארפט, ווען דאס איז געשען האט אים דער ראש הקהל געדארפט גראד פייערן און ארויס ווארפן און לאזן גיין אין דזשעיל, ער וויל מ'זאל רעדן פון דברי תורה און חסידות, און ער עט מתפלל זיין צום אייבערשטן אגורה באהלך שיאמרו דבר שמועה מפיו זאלסט אפפייגערן און מען יעדער זאל געדענקען וואס דו האסט געטון מיט די מיידלעך. אריינגעקומען אין בעסמעדרעש, מ'האט געוואלט גיין צו די פאליס האט ער געשריגן ניין! ער עט ארויס ווארפן פון שול! האט אים די פאליס געזאגט כ'על עס מאכן דא פאר א קולט! דו שייגעץ דו עסט מתפלל זיין! יעדעס ווארט תפילה וואס דו זאגסט איז א שאד! ווייל דו האסט נישט קיין באשעפער וואס דו ביסט מספלל! דו ביסט מתפלל פאר אלהים אחרים חלילה! אז דו האסט געקענט דאס צולאזן און נאך סטראשען יעדן ווער ס'וועט גיין העט מען אים ארויסווארפן, שפעטער האט געזען די ווינט בלאזט נישט זיין וועג האט ער אנגעהויבן צו זאגן ס'טוט אים זייער לייד ער האט נישט געגלייבט ער האט נישט געוואוסט, וועל דעם יו, צו דו האסט געגלייבט צו נישט האסטו געדארפט גביית עדות זיין דאס האסטו נישט געטון, קוים האסטו געצאלט ביינאכט געלט מ'זאל לאזן חי לייפליין אנטלויפן, עניוועי. און דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל זוכה זיין לעלות קוממיות לארצינו, זאלסט האבן א מפלה ווי דו גייסט, זאלסט נישט מצליח זיין ווייל דו האסט אפגעטון פאר כלל ישראל דאס ארגסטע, איך ווייס נאך נישט צו דו ביסט א מורה הוראה, איך ווייס נישט צו דיינע פסקים איז געווען כשר, צו די פסק'ענען פאר די נידות איז געווען כשר, צו דיין שחיטה איז געווען כשר, בקיצור, בבנין בית מקדשינו ותפארתינו, די רשע די מנוול די שייגעץ, שרייבט ער זיך אונטער אברהם צבי הלוי. בעק אב בית דין וריש מתיבתא קהילה קדושה עדת ישראל אין מעלבורן. שעים אן יו. די וואך האמער אונז א דאבל העדער, קודם האמער אונז א א סינגל העדער אז דער שייגעץ יצחק שטערן ער לויפט ארום דא אזוי ווי א געפייגערט מייזל ער וויל זעהן ווי מ'קען מאכן אפאר טאלער ער האט געוואלט מאכן פון די לעבאוויטשעס פופציג אלפים אז אים גייען מיך ארויסווארפן און ווי איז ער אנגעקומען ער איז זיי שולדיג יעצט געלט. עניוועי דער שייגעץ וויל אומברענגען די אהרענייטס, עס הייסט די אהרונים, האט ער געשריבן אן אימעיל אז מען זאל נישט פארדינגען, זיי ווילן דינגען דארטן א כינוס כללי און זיי דארפן האבן אסאך פלאץ, אזוי האבן זיי געוואלט דינגען דארטן אין נעסע, האט ער געשריבן א בריוו אז מ'זאל נישט פארדינגען פאר די אהרענייטס און דאס איז און זיי גייען אנרייצן די אראבער, אה, זיי קענסט דיך סאקן מיר, קאק מיר, אמאל האט עס געארבעט. ס'ארבעט שוין נישט מער און ער שרייבט צו נאך פליז רימעמבער יו העוו בין ווארנד. העי, דאס גייט זיין. איך האף אז די אהרונים שיקן דאס גראד צו די עף בי איי. דאס איז א שייגעץ, א סמארקאטש. ווער זענען זיי? דאס איז אמעריקע. אונז האמיר גארנישט מיט סאקמער, מיט קאקמער, און מיט די אלע חברה. אונז זעמיר אמעריקענס. אונז וויל מען לעבן א לעבן פאר אונז. זאל מיר יא זאגן וואס אונז וויל מיר זאגן, זאל מיר זאגן קעגן די אראבער, מיט די אראבער, פונקט אזוי ווי עטס האטס אונז געהאלטן דעם פיסק אז אונז זאל מיר נישט רעדן פרא איזריעל, און היינט ווילט עטס אונז האלטן זאל מיר נישט רעדן פרא אראב, העי, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, אונזער רבי איז שוין געשטארבן און עטס האטס פארדרייט זיינע דברות קודש, עניוועי, און אונז גלייבן מיר ענק גארנישט, נאטינג וואטסאועווער, עניוועי. ער האט געכאפט יעצט נאך א פליג דער יצחק שטערן און אונז גיימיר נישט ליידן פון דעם. איך האב געזאגט פאר די fbi דעמאלטס אז זיי האבן מיך גערודפ'ט אז דאס איז עקזעקטלי וואס אמעריקע ערלויבט נישט. דאס הייסט רעישעל דיסקרימינעישן. און ווען איך האב אנגעהויבן צו פייטן מיט דעם סלאוגן רעישעל דיסקרימינעישן האט זיי די גאווערמענט געזאגט יו בעטער סטאפ איט. עניוועי יעצט האט מען דאך געכאפט יענקי דאסקאל אויכעט. די גאנצע כח וואס אונז האמיר געהאט. צו פארדרייען די פאליס איז געווען רעישעל דיסקרימינעישאן, און נישט נאר דאס, יעצט האבן זיי צוריק גענומען דעם גראבן חזיר דוד דעקלשטיין, דער וואס האט א פלעטבוש אין תחת, און מען דארף גיין מאנרא דארף ארויסגיין פייטן, דער אהרן האט אים צוריק גענומען? ווער איז ער? ווייל ער האט פארקויפט א בילדינג פאר צוויי און צוואנציג מיליאן דאלער וויל אהרן ירשענען דערפון? דאס מיינט נישט אז די גאנצע שטאט מוז ליידן, עניוועי. ברוך השם, יצחק, האסט נאך עפעס קנאות? ס'איז נאך דא עפעס? מען זעצט איין מענטשן אין מיליטער? דו האסט אזעלכע שקרנים וואס האבן גענומען צוויי גוי'טעס, איך מיין ס'האלט נישט קיין אידישקייט, און מ'האט זיי אריינגעשטעלט אז מ'האט זיי נישט געוואלט געבן א פטור, און נאכדעם זענען זיי געגאנגען צו א רב און זיי האבן איינגערעדט דעם רב אז זיי ווילן א פטור, האט דער רב אנגעהויבן צו רעדן מיט זיי אין אידישקייט, האט זיי געזעהן ס'איז מחללי שבתים האט ער געזאגט טו מיר א טובה, געט אוט, ס'איז געווען שוין פאליס גרייט איינצוזעצן דעם רב. יא דאס איז לאו לייפס, די גאנצע חברה איז ציגיינער. וואס זיי זאגן זאלט איר וויסן שקר, אז זיי זאגן מען נעמט מיידלעך אין מיליטער זאלסטו וויסן מיידלעך נעמט מען נישט, וועם יא ווייס איך נישט מיידלעך נישט, אז זיי זאגן מען נעמט בחורים זאלסטו וויסן בחורים נעמט מען נישט אין מיליטער, וועם יא ווייס איך נישט נאר בחורים נישט. אזעלכע ליגנערס האבן זיבעציג אכציג יאר געלעבט מיט שקר און זיי האבן אונז פארקויפט מעשות קומען פארקויפן פארן דברי יואל די ציונים לאזן נישט שעכטן ירושלים סאו פרעס נישט קיין פלייש דו חזיר. פרעס תנובה, דער רבי האט באצאלט זעכציג טויזענט דאלער פאר לויערס, ס'איז איינער שענבערגער, נישט יאסל, אן אנדערער, איך מיין זיין ס'איז א פעטער צו וואס א קאזין, שפעטער פרעגט דער רבי א יאר שפעטער נו וואס איז געבליבן וועגן די גזירה אז מ'לאט נישט שעכטן, זאגט מען דעם רבי'ן מ'שעכט, זיי האבן געזאגט אין ירושלים ווילן זיי נישט ווייל די בלוט גייט אריין אין די וואסער און ממילא דארף מען עס קלינען, אבער אין חולון ווי ס'וואוינען ווייניג מענטשן האבן זיי געלאזט. אזוי האט מען דעם רעבן פארדרייעט דעם קאפ אין אלע זיינע זאכן, פארקויפט ליגנט, דער איז א ציוניסט, דער האט דאס געזאגט, דער אהער, דער אהין, ווייסעך וואס, מ'האט דעם מענטשן נעבעך וימררו את חייו. עניוועי, יצחק שטערן, קיפ אן יור גוד ווארק, דערווייל טוסטו זייער פיין, און דאס וואס איך האב נישט וואו צו דאווענען איז נישט ווייל דו האסט מיך ארויסגעווארפן, איך קען אריינגיין אין בית מדרש, איך בין ליגעל א מעמבער, כאטש ער געשריבט סאו פאר מעמבערס אונלי, איך בין ליגעל א מעמבער, און איך קען ענק אלע ווייזן וואסערא רעישעל דיסקרימינעישן דאס איז, נאר איך וויל דיר מסביר זיין, כ'האב א מוראדיגע מלחמה וואס כ'האב עס ברוך השם געווינען, וועגן טאטשן קינדער, יעצט אויך האב איך א מלחמה אז מ'זאל נישט ארויסווארפן קינדער וואס אונז האלט מיר אויך ביי געווינען, מ'נעמט ענק אלע פראגרעמס וועגן דעם, און יעצט האב מיר נאך א מלחמה אז מ'זאל לערנען וועגן די סעקשועל פארטס פון די באדי פאר א זכר און פאר א נקבה, איז במילא איז ס'פארט צוביסלעך. האב איך נישט קיין צייט צו די אלע שטותים, צו כ'על דאווענען אין סאטמער, קאקמער, צו אין בעלז, שמעלז, איך ברויך ענק קיין איינעם נישט, כי מי כהשם אלוקינו בכל קראנו אליו, אזוי זאגט אונז א פסוק אין חומש. עניוועי, קיפ איט אפ יצחק שטערן, דו פארסט זייער גוט דערווייל. מ'וועט דיך נאך ארויסטראגן אזוי ווי מ'האט דיך ארויסגעטראגן פון ענגלאנד, האסט גע'גנב'עט מיין גאנצן עולם. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, איך האב איינעם וואס ער האלט מיר אין איין מיך משוגע מאכן אויף די וואטסאפס, ער האלט אין איין זאגן קיינעם האט מען נישט מאלעסטעד, ס'איז אפאר משוגעים, משוגעים, משוגעים, איך וויל עטס זאלטס אים אויסהערן. איך וויל עטס זאלטס אויסהערן דריי וואויס נאוטס וואס ער האט מיר איבערגעלאזט, יעדער זאל עס הערן, איך דארף מיך נישט אליינס שלאגן, העלפטס מיט. איי דאנט נאו, איים נאט מעיקינג עני מאני עט דיס, איי וואנט טו נאו די טרוס.

גאו אהעד ענד טראו יו אוט ענד אסטרעסייז יו, ענד ווען דעי פיינעלי גאט די מעסעדזש דעי דאונט ליסען טו די רעבייס עני מאר, דעי ליסען טו די וויקטעמס, ענד דעטס וויי ווען וואן קאמס דעי אלל קאם אלאנג, קאוז דעי אלל ניד סופארט, ביקאוז דעי גאנא טראו דעם אוט פראם די קאמיוניטי, דעי גאנא אסטרעסייז דעם, איים סיטינג היער אין די פארק עקראס די סטריט פין בית יעקב אוהב שלום, איי העוו טו דאווען היער מנחה מעריב, מעריב איי קענט דאווען מיט דעם ביקאוז דעי דאווען טו ערלי, דו ווייסט וואסערע רשעים די רבנים זענען? היטלער איז א צדיק הדור קעגן זיי. נאר ס'איז אזוי ווי א איד האט געזאגט, איך בין נישט אזוי ברוגז אויף אים אויף די אידן וואס ער האט גענומען ווי די סקאם אוו די ערט וואס ער האט איבערגעלאזט, דעטס וואי דעי אלל קאם עלאנג ענד יו דאנט נאו, מאלעסטינג איף דעי קאם עלאנג ענד יו דאנט נאו, קאז יו דידנט סי, דעט מיענס דעט איטס נאט טרו, דעט מיענס דעט ווען יו קעים אינטו די מקווה סאמבאדי הערד יו קאמינג אין דעי מאווד אוועי פראם די טשיילד, הער אויף מיט די משוגענע זאכן אלל די טיים, יו דידנט העיר, ענד וואטס די סייקאלעדזשי ביהיינד איט, פיפל עסק מי וואטס די סייקאלעדזשי, סאמבאדי ראנינג עפטער ען עס אוו א בוי, משכב זכר, זיך עם כל סוג מפרעים. איטס נאט אירעלעווענט, איטס אירעלעווענט וויי היז דואינג דעט, די תורה ערלויבט נישט און ווי האו טו פייט עגעינסט איט, דעטס אלל. סייקאלעדזשי? ביסט געווארן יעצט א סייקאלעדזשיסט? קוים וואס דו האסט אראפגעווישט די נאז דארטן יו דזשאסט איי דאנט נאו ווער יו גאט אף פראם, און יעצט ביסטו געווארן א סייקאלעדזשיסט פארוואס אידן טוען אזוי, ווי דו איט ווייל ס'איז דא א תאווה דעטס אלל, און עוועריבאדי העז די סעים תאווה און נאובאדי איז עקזעמפט פראם איט, באט יו האו טו קאנטראל איט. און דו זאגסט זיי זוכן אן עקסקיוז פארוואס זיי זענען אף די דרך, איטס א איטס א ליי. זיי זוכן נישט קיין שום עקסקיוז פארוואס זיי זענען אף די דרך, זיי האבן נישט פאר וועם צו זוכן אן עקסקיוז, און ווען איינער האלט סאו פאר, דעי ניד אן עקסקיוז, זיי לאכן זיך דאך אויס פון אלעם. דעי ניד אן עקסקיוז, איינער האט געמאכט דיך משוגע, האט ער געזאגט ער גייט אראפ פון וועג ווייל א חבר האט מיר מאלעסטעד, דעי מאכן דיך משוגע און יו דאנט העוו, דו ווייסט נישט ווי איין און ווי אויס. געקומען אמאל א איד צום ראפשיצער רב. ער וויל א תיקון פאר זיין חבר, ער האט געוואוינט מיט א שיקסע און מיט אן אשת איש, פרעגט ער אים נאך וואס קומט נישט דער חבר?

נישט זיין ענד, אבער דער וואס האקט אקעגן מאלעסטערס, קעגן די רעספע, קעגן די וואס רעיפן א מיינער, דעם לייגט מען אין חרם. אזוי גייט עס ליידער, א פארדארבענע פאלשע וועלט, וואס קען מען טון, אזוי זעהט מען היינט אויס ליידער ליידער. פארשטייסט? די אלע סאטמארע קאקמארע מעשות, פארשטייסט? ער איז דא מחזק, ער איז אינעסענט זאגט מען, ער איז אינעסענט. און שוין יעדעם גלייבט אים, יעדער גלייבט אים, ווען די זאגסט אז די ביסט אינעסענט גלייבט גלייבט דיך קיינער נישט ר' נחום, פארשטייסט? אבער א מאלעסטער, איינער וואס האט גערעיפט א מיידל אנדער עידזש, אים גלייבט מען אז ער איז אינעסענט, וואס פאר א פארדארבענע פאלשע וועלט דאס איז, יו אנדערסטענד בעיבי? ר' נחום, ווי אלל נאו, ווי אלל נאו די טרוט. יו רייט, סמעל די קאפי, בעיבי. דא האט ער וואס איך ענטפער זיי. זעסט איך שריי שוין יארן אז נישט איך מאך דעם האטליין, ס'איז דא איינער וואס ער האט אזא קול ענליך צו מיר, איך בין אינגאנצן נישט דער וואס מאכט דעם האטליין, ס'איז שקר די גאנצע מעשה, קוק הער, איך פאר ארום אין די גאנצע וועלט, ווי איז דאס אז יעדע וואך איז געווען פונקטליך דער האטליין אן טיים, מיר ווילן זיי נישט גלייבן. דו פארשטייסט? נאר ס'דא דא איינער דער וואס האט אנגעדרייט דעם גאנצן חרם, דער כ'האב אים ארויפגעלייגט אויך אויף די וואטסאפס, איז דער שייגעץ שטערן, זיין זון איז א פארהייראטער און ער טאטשט די שכנים, האבן זיי אריינגעלייגט א ווידיאו זאלן עס קענען זעהן, איז ער מיט זיין ווייב איז געגאנגען ברעכן, און ער סטראשעט, ער סטראשעט, כ'האב יענעם געזאגט, ער קען סטראשען מיך אזוי ווי ער האט דיך געסטראשעט און דיך ווי ער האט מיך געסטראשעט, סא. מאר קאקמאר איז נישט גוט געפארן, ס'איז ארויסגעקומען אלע זייערע שמוץ, אלעס קומט יעצט ארויס, קומט נאך ארויס נאך און נאך, דו ווייסט נישט וואס גייט דא זיין, ס'וועט זיין אן אומגליק, מענטשן זיך משדך מיט רעבעס רעבעס רעבעס, דו ווייסט וואס? זיבעציג פראצענט אלע רעבעס האבן געוואוינט מיט זייערע קינדער און מיט זייערע טעכטער, זענען אסורה ערווה פאר א כהן, דו ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, און דרייסיג פראצענט האבן אנגעשוואנגערט בטעות.

אפריקען אמעריקען. די ליפא שטערנפעלד האט מען שוין ארויס געשטויסן פון קרית יואל ער טאר נישט דארט אריין קומען ער דרייט זיך יעצט אין מאנסי א איד האט אים אריין גענומען די איד האט אויכעט געגעבן א דירה צו פארדינגען פאר אן אנדערן איד וואס ער געקומען מיט א זון די זון האט געהאט א עקסטערע צימער און פארטיג ויהי בחצי הלילה אינמיטן שביעות איז ער געקומען ער האט אים אנגעהויבן צו פאטשקען דאס אינגל האט זיך דערשראקן און אזוי ווי דארט איז דא א שטיקל שלום בית פראבלעם צווישן דעם מאן און די פרוי מען האט אים אויסגעלערנט אז דו ביסט א וויקטעם ווייל דו ביסט פון א סעפערעיטעד פעמילי, האט ער געשריגן קולות, יענער איז צוריק געקומען נאך דעם נאכאמאל, בקיצור מען איז אראפגעלאפן די סטעפס, דערצו א לאנגע אריכות, הער וואס דא טוט זיך, און ער איז איינס פון די גרי צדק, כ'האב אויך געזאגט די וואך אז ס'איז געווען אין באבוב א גר צדק אויך אן עפריקען אמעריקען, און וואס איז געווען דער סוף מיט אים? ער איז געווען א משכב זכור'ניק. ער איז אליינס אנטלאפן פון באבוב, מען האט מיך קארעקטעד פון, כ'האב דאך עס ארויפגעלייגט אויף וואטסעפפ, מיך קארעקטעד, מען האט אים נישט ארויסגעווארפן, ער איז אליינס אנטלאפן, ער האט געהאט זיינע מודס אפ ענד דאון, יעצט זאגט מען מיר יעצט מען וויל אים גיין איינזעצן, שרייט ער ווי קענסטו מיך איינזעצן, די מעדיקעישאנס האט נישט געארבעט, כ'האב נישט געהאט גענוג, ס'איז געווען יום טוב. און דו האסט א פראבלעם אז ס'איז נישט קיין תאווה, ס'איז יא א תאווה, איך האב דיר שוין אמאל געזאגט און כ'האב עס געזאגט זייער אסאך מאל אויף די האטליין, וואס פאר דיר איז א תאווה לאכט אן אנדערער דערפון, און וואס פאר אן אנדערן איז א תאווה לאכסטו דערפון, צוויי מענטשן האבן נישט די זעלבע תאווה, דו האסט ליב טשיקן, איך האב נישט ליב טשיקן, איך עקל זיך פון טשיקן, דו האסט ליב פיש, ווען איך קוק אויף פיש ברעך איך, יעדער האט ליב אנדערע זאכן. נאר דער פון באבוב איז אויך געווען א גער און ער געלערנט פלייסיג אלעס, און נאכדעם האט ער אויסגעזאגט דעם אמת אז ער איז געי און ער איז אנטלאפן מ'ווייסט אפילו נישט היינט וואו ער איז יעצט, איך האב נישט קיין אקיוזעישאנס קעגן גרים, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, אז דו קענסט נישט אויספיגערן, גיי פיגער נישט אויס יענעם, טריי טו דו וואטס קאנסטראקטיוו. יעצט ר' אברהם, איך וויל דיר געבן א שטיקל הדרכה. בעפאר דו הייבסט אן צו געבן סטעיטמענטס וויל איך דיר זאגן, דו דערמאנסט מיך פון א רב אין די מידוועסט, איך האב אים מסביר געווען אז א מקווה איז פסול, כ'האב מסביר געווען פארוואס, זאגט ער יו נאו ראביי מיי גאט פילינג איז דעט איטס קאושער, זאג איך אים דו האסט א גאט פילינג, משה רבינו האט אנדערש געהאלטן, דו האסט אויך, דו האסט א גאט פילינג, און נאך א זאך, פאר דו הייבסט דיך אן מער צו ענטפערן פאר מיר און צו קריגן זאלסטו דיך אפמאכן דיין מיינד. דו האסט א פערזענליכע שנאה וועגן צוויי זאכן, קודם ווייל איך האלט אז די גרים פון פארטא ריקא זענען גוים, איך האב זיי אליינס געזען גיין מיט א צלם און מיט א מגן דוד, דעם צלם זענען זיי געגאנגען ווייל זייערע עלטערן זענען געווען קעטליק, דעם מגן דוד זענען זיי געגאנגען ווייל זייערע זיידעס אין ספעין זענען געווען אידן, און איך בין געגאנגען, איך האב איבערגעדרייט די וועלט, ס'איז געווען דא א רעבעצין כץ.

זיי זענען נישט קיין אידן, זיי ווייסן אפילו נישט וואס דאס הייסט אמונת השם, ווער האט זיי געלערנט? געקומען עפעס א גר און געמאכט הונדערט גרים דארט, נישט הונדערט צוויי און צוואנציג גרים, בין איך אריינגעגאנגען צו דער רעבעצין כץ און איך האב איר געזאגט לאז דיך אפ פון די גרים ווייל דו טוסט א עוולה פאר כלל ישראל, זי אה כ'האב נישט געוואוסט, זי האט זיך אנטשולדיגט און זי האט אויפגעהערט. דו ביסט ברוגז אויף די געשיכטע, די געשיכטע פון די גרים, דו ברענגסט אריין מר בה גויים בישראל, דו קענסט נישט הלכות גרים, דו ווייסט נישט וויאזוי אומצוגיין מיט גרים, דו ווייסט נישט וויאזוי צו זען צו זיי האלטן ביים ווערן א איד, צו ווייל ער וויל נאר ווערן ווייל זיין זיידע איז געווען אנוסים אין ספעין, איך האב געהאט דא, ס'איז געווען א ברית, ס'איז געווען דער העלער, דער גרויסער מוהל פאר גרויסע קינדער, איז געווען איינער פון די גרים, זיך אראפגעלייגט אויפן טיש, און מ'האט אים געוואלט מל'ען, גיבט אים העלער א פרעג אזוי, טעל מי, וואט דו יו טינק אוו דזשיזעס קרייסט? זאגט ער איי וואנט טו טעל יו סאמטינג איווען דאו איי ביקעים א קאנווערט איי ביקעים דזשואיש באט דזשיזעס קרייסט וויל אלוועיס העוו א פלעיס אין מיי הארט ער געגאנגען העלער האט איבערגעלאזט יענעם מיט די ערווה אינדרויסן הענגען ענד הי וואקד אוט הי דידענט ער האט אים נישט געוואלט מל'ען יעדער מיינט ס'איז א חכמה מל'ען א חכמה מאכן גרים קוק קושנער קושנער איז א איד א גרויסער מיליאנער זיין טאטע איז געזעסן אמאל אין תפיסה אבער ער איז א גרויסער מולטי מיליאנער האט ער זיך פארליבט אין די בלאנדע דעם טראמפ'ס טאכטער. זי איז אזא גר פונקט ווי די אלע פארטאריקישע גרים. זי מעג רואיג מחלל שבת זיין. ער וואוינט מיט א גויטע און די קינדער זענען גוים. ווען דער טאטן האט מען געדארפט אינאגורעיטן איז זי געפארן אום שבת. און יעצט איז זי אויך געפארן אום שבת. און די אלע חברה שרייען וואט דו ווי ניד אין די ווייט האוז א קאושער קיטשען. זי פרעסט מיט אלע מענטשן אין אלע טרייפענע רעסטעראנטס זענען אנגעקומען אום שבת. יעצט קושנער מיטן ווייב. זיי זענען. אידן זענען זיי, זיי וועלן אונטערברענגען כלל ישראל עווענטשעלי, ווייל אונז נעמט מען אן יעדן איינעם. ווייסט וואס ס'קאסט צו ווערן א גר? דער ראביי וואקט אוועק צווישן הונדערט ביז צוויי הונדערט טויזנט דאלער. אויב די פרוי וויל נישט גיין אין מקווה און וויל נישט מקבל זיין אויף זיך די עול תורה, קאסט עס צוויי הונדערט טויזנט. און אויב איז זי מסכים איינמאל צו גיין אין די מקווה לשם גירות, קאסט עס הונדערט טויזנט. ס'איז אזויפיל קאראפשען דא אין די אינדאסטרי ענד טריי טו וועיק אפ. כדאי דיך צו דערמאנען ס'איז געווען א ראביי טראפער האט גענומען הונדערט און צוויי הונדערט טויזענט דאלער פאר גירות און איינמאל איז געקומען א שיינע בלאנדיני פון טעקסעס האט ער געזאגט איך וויל מיט דיר וואוינען זאגט זי דאס האט דאך דער גלח געטון מוז איך דאך נישט ווערן א איד וועגן דעם זי האט אים איבערגעגעבן פאר די רבנים און מ'האט אים געמאכט אויס רב.

סא האו יו אלאוד טו טאלק טו הים איף היז אין חרם? אגען ענד אגען איי וויל נעווער סטאפ אסקינג דיס קוועסטשען, יור א פעיקער ענד א פאוני ענד א פראוד.
שוין, הערט עטס, ס'דא מענטשן וואס זענען מיימינים און משמאילים, ברוך השם, דער עולם האט די מעסעדזש. ס'געפעלט מיר נאר ווי ער געבט א זאג, ס'איז נישט אמת די גאנצע מאלעסטעישנס, זיי זוכן תירוצים מיט אלעם. שטעל דיר פאר, מ'האט מיך געהייערט איך זאל ראנען פעפסי קאלע קאמפאני. אין אטלענטע דזשארדזשע איך קום אריין. אפילו וויאזוי צו עפענען די טיר קענסטו נישט, ס'איז אזוי עלעקטראניש אלעס געמאכט, יו דאנט איוון נאו האו טו אפען די דאור, וויאזוי עפענט דער ארבייטער? ער האט א פין, ער גייט דורך, ס'כאפט, עווריטינג איז א מחיה. שטעל דיר פאר איך זאל צוגיין צום פרעזידענט פון די קאמפאני און זאגן איך וויל דיר געבן אן עצה, דו ווייסט וואס ער וועט טון ווען ער האט איין אונס גראם א גראם שכל אין זיין קאפ, הי הי קיקס יו אוט, דו ווייסט אפילו נישט וויאזוי מען עפענט א טיר דארט, קומט זיך אן דא א מענטש און ער וויל מאכן אז אידן זענען הייליג און פיין און ער וויל אונז ווי מען זאגט בעקן, הייבט ער אן צו לייקענען ס'איז נישט דא מאלעסטינג ס'איז נישט דא, איך קען נאך נישט דעם וואס איז נישט געווארן מאלעסטעד, איינעם האט מען געכאפט ביי די דריטע קלאס און איינעם ביי די פיפטע, איז עס א חורבן דא געווען? עניוועי, יעצט לאז מיר גיין ווייטער.
ווען דער רמב"ם פסק'נט מיעוט. בארייעס? וואט איז דעט? דעטס סתם איווען הי וואז הי וואז ענטי דזשודיעזם הא? מיעוט בעריות מיענס מיעוט דעט מיענס איטס פאסיבל טו בי פארטי ניין פערסענט וואן פערסענט פארטי ניין פערסענט וואן פערסען א טאוזענט פיפל קוד איווען בי א האנדרעט טאוזענט פיפל יא זיכער סאו יו טעל מי וואז די רמב"ם אינסעין וואז די רמב"ם עה פראבלעמעטיק אין דזשודיעזם?

אנאדער בוי דעטס קאנסידערט א ווערי גוד בוי, רייט? לעטס סעי א כיתה ח' יינגל טוט עס צו א כיתה ב' יינגל, אדער א שיר ג' בחור טוט עס צו א כיתה ח' יינגל, סאו דען, ענד נאו וואן סעיס עניטינג, ענד פיפל נאו אבאוט איט, די אפיס נאוס אבאוט איט, אר די קאמיוניטי נאוס אבאוט איט, אזוי ווי וואס איז געשען דא אין די סקול וויט די נחום קליין, רייט? אימעדזשין, עווריוואן סטיל סענדינג בעק דעיר טשילדרען דעיר, נאטינג, יו טינק, יו טינק דעט דערס נאו טשענס

יו ווער בארן פראם א פראם א פראם א אליגעיטארס שעל. איך מיין ביסט משוגע? יו נאו וואט א טאל איט טעיקס אן א פערסאן? דיס איז וואט איי וואס בינג קאנווינסט מיי האול לייף ענד נאו איי סי דעט איטס פעיק ענד דיסגאסטינג. די סעים פיפל וואט טאוט מי האו ביוטיפול דיס איז אפישעלי, דיס אידישקייט, טאוט מי אלסא איט ריעלי דיד נאטינג דעט דעי טאוט. סא וואט דו יו עקספעקט פראם דיס קידס? איי מין דעט דעט מי ענד מעני אדערס אר פרום דאס איז די חידוש אין דעם דור.
כ'וואלט זאגן אזוי, ווען דערקענט מען אויף א מענטש וואסערע א מענטש ער איז, דערקענט מען נאר אדער ווען ער ווערט קראנק. למשל אין וויזשניץ איז דא א איד וואס ער האט געהייסן זייער א וואוילער א חשובער איד און א רייכער איד אויכעט, ער פלעגט אריינקומען שבת אינדערפרי אין בעסמעדריש און ער פלעגט זאגן פאר די אינגעלייט נו האסט גוט אנגעכאפט די ביידע בריסטן, האסט דיך גוט געשפילט, די קינדער פלעגן אים ארויסטראגן אינמיטן בעסמעדריש ווייל מיט דעם איז ער געלעגן נעבעך א גאנץ לעבן און אזוי איז יעדע זאך ווען א מענטש ווערט עלטער קומט ארויס די אמת'דיג ווער ער איז. נאכדעם ווען א מענטש נעמט מעדיקעישאנס ווערט. מען געוואויר, ענטעביאטיקס, אנדערע זאכן. ס'איז דא צייטן ווען מען דערקענט א מענטש, דער אמת'ער מענטש ווער ער איז, נאכדעם בכוסו ובכיסו ובכעסו, ווען ער גייט דורך א טראמא אדער וואס. יעצט, דער סקווערער רבי, דער אפגעפליקטער שייגעץ, דער רשע מרושע, וואס האט געלאזט פארברענען מענטשן פאר זיין כבוד, האט זיך איינגערעדט אז ער איז בעל הבית אויף גאנץ ניו יארק סטעיט. ר' מאטעלע האט אויך געהאט די קראנקייט, דאס איז די זעלבע טשנאבלעך קנאבלעך. איך געדענק ווען די סאטמארע רבי איז געקומען אויף מאנסי רייטן מיט א טשעריעט א פערד און וואגן צו א הנחת אבן הפינה, וואס די בני יואל האבן געוואלט דארטן מאכן אן אבן הפינה פאר א תלמוד תורה, קיצור און ר' מאטעלע האט געשפיגן בלוט האט ער געשפיגן, אבער וואס האט ער געזאגט? ער האט געזאגט א גוט ווארט זאלן זיי בויען און אונז וועלן מיר אלעס איבערנעמען, דעם מענטש האט געהאט האבער אינעם קאפ. ער וועט אלעס איבערנעמען. עניוועי, דאס איז זעהט אויס טשערנאבל, ראחמיסטריווקא, איך ווייס נישט פון וואו די משוגעת'ן קומען, אן נאר אני ואפסי עוד. עס האט מיר דערציילט א איד וויאזוי איז געווארן די מלחמה צווישן ברסלב און צווישן סקווער, האט ער מיר דערציילט זייער פשוט, די סקווערער זענען דאך אייניקלעך פון ברסלב, און זיי האבן געוואלט אין געוויסע שטעט, האט מען געזאגט די נעמען ס'נישט וויכטיג, אז זיי זאלן פירן, סקווער זאל האבן אין אלע גלילות, אזוי ווי אהרן טייטלבוים זאגט אז ער איז בעלעבאס אויף אלע גלילות ארום קרית יואל.

זיינע חסידים האבן געמיינט אז דאס איז העכערע זאכן. יעצט ער איז געווארן אלט, ער וועפט אביסל, און ער איז מסתמא אויף העווי מעדיקעישאנס אויכעט, און ער באקומט אלטסהיימערס. זעט מען וואסער א לאו-לייף ער איז. דאס וואס ער האט געהייסן מ'זאל ברענען א איד, דאס איז די גרעסטע רשעות, אויב מ'האט נישט צוגעשפארט דעמאלטס סקווער זענט עץ נישט מער ווערד ווי דאס. עניוועי, למעשה וואס איז געשען איז אז אידן האבן געקויפט הייזער ארום סקווער. כ'מיין ער איז נישט באלעבאס אויף די גאנצע שטאט, און ווייל ער איז א וויזשניצער חסיד האט ער גערופן סרולי האגער המצרי ער זאל ארויפקלאפן א מזוזה, קען זיין ער האט אים גערופן פאר נאך א טעם ער זאל אנכאפן זיין ווייב בהוד יופי אבער מען קען נישט וויסן היינט, עניוועי איז געגאנגען דער סקווערער רבי מאכט דאך יעצט א חתונה פון אן אייניקל צו צוויי אייניקלעך צו וואטעווער ער מאכט חתונה יעצט האט ער גערופן אלע וויזשניצער רביס און סרולי האט ער געזאגט דו זיץ אינדערהיים איך ברויך דיך נישט ווייל ער איז געגאנגען אנקלאפן א מזוזה.

אונז גיימער נישט לאזן א שייגעץ זאל אריינקומען אין אונזער משפחה אונז צו צוברעכן, ווייל די מיסטעיק האט סרול הגר המצרי געמאכט, ער האט גענומען יצחק שטערן וואס היינט ווארפט אים סאטמאר ארויס מ'קויפט אים ארויס, ער איז דאך א לאו לייף, זיין זון טאטשט שכנים און מען האט געלייגט א ווידיאו ברענגט ער עס אראפ, סאו סרול האגער האט נישט געוואוסט מיט וועם צו טאנצן האט ער געטאנצט מיט יצחק שטערן.

געהערט אז זיינע קינדער אז זיי מיט אים אין וויזשניץ זענען זיי גאט אפגעהיט אויף צרות ער מיינט ער קען זיך מיט יעדן שלאגן ער האט טאקע א וויזשניצער רבינ'ס זין אבער איך האב פאר וויזשניצער רעבן אויך געזאגט ווען ער האט געטוהן אן עוולה מיט די פסלע מקווה איך האב מיך נישט געשראקן פארן עניוועי ווילן זיי נישט א פרעמדע זאל צוברעכן זייערע משפחה זענען זיי נישט מער ווי גערעכט סאו יעצט הייבט אן ארויסצוקומען וואסער א שייגעץ דער סקווערער איז און ער האט שוין אויסגעוועפט היינט אויך ער האט אראפגעברענגט טשערנאבל ווייל אז איינער געט א קוק וואסער חסידות טשערנאבל קוקט אן דעם רשע זיי גייען דאך פונקטליך אויפן דרך פון טשערנאבל, לוינט זיך צו זאגן אז דאס גאנצע חסידות איז איין שטיק רשעות. יעצט איז די שאלה ווען ס'האט זיך אנגעהויבן דאס רשעות, צו היינט, צו שוין ביי די פריעריגע טשערנאבל'ע רעבעס, היינט עווריטינג גאוס אין פעמילי, מ'טאר נישט רעדן אויף אלטע צדיקים, איך האב זיי נישט געקענט, ביי די וועי זיי זאגן אז זיי פירן זיך אלעס ווי אין טשערנאבל, און אויב דאס איז געווען טשערנאבל זעמער אויף צרות. און גענומען א שייגעץ א יונגער מענטש, טאטן זענען געשטארבן זייער יונג.

דוד האט געארבעט ארויסצואווארפן זיין שטוב, עניוועי ס'איז גוטע נייעס, ר' דוד האט געמיינט אז אלע וויזשניצער קינדער און קומען צו אים זיך פדיון'ען און קוויטלען, מיילעך טאשער, איך געב אים אסאך קרעדיט, ער איז אוועק געפארן פון מאנטרעאל, האט נישט געוואלט האבן צוטון מיטן בעלזער, מיילעך האט געטון די קלוגסטע זאך, נאר די גרעסטע בהמישקייט האט ער געטון, ער איז געגאנגען רעדן מיטן סקווערער רבי'ן, ער האט זיך אריינגעשפארט מיט אים און ער האט אים אויסגעלערנט, וואס מיינסטו האט ער אים געזאגט, איך וועל אייך זאגן. ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן זאלסט זיין א רשע מרושע אזוי ווי איך זרוק מרה בתלמידים, איך שטעל מיר פאר איך בין נישט דארט געווען, און ער האט אים אויסגעלערנט וויאזוי מען הרג'ט מענטשן, דאס האט ער אים אויסגעלערנט, ער האט אים אויסגעלערנט אז דאס איז דער טשערנאבלער דרך מען זאל פארברענען א איד ווייל ער איז געגאנגען דאווענען אין פרידוואלד, ס'איז געווען דארטן אפאר זקנים, מיין טאטע איז אויך געווען צווישן זיי, אידן וואס זענען קיינמאל נישט געגאנגען צום סקווערער רבינ'ס טיש, אבער קודם פארברענען, משוגענע חברה, יעצט וואס איך וויל ענק זאגן איז, איך האלט אז דער סקווערער. גייט ענק אראפברענגען. איך האלט מ'זאל נעמען און פארמאכן, און אריינלאזן מענטשן זיך געזעגענען, ס'עט קומען אפאר דאלער, אבער אין אלל אדער טינגס, זאגט צו אים נישט וואס גייט פאר, און לאז דעם הונט ער זאל פייגערן צוביסלעך, ווייל אז ער העט זיך נעמען בילן, העט ער אראפברענגען טשערנאבל, העט ער אראפברענגען דעם ר' איציקל סקווערער, און העט ער אראפברענגען דעם בעל שם טוב, און ער העט אראפברענגען דעם אייבערשטן, ער האט אים שוין אראפגעברענגט. ווייל דער אייבערשטער זאגט אין תורה אז מען טאר נישט זיין א רוצח און ער יא, און דאס האט ער געלערנט זיינע מענטשן, ער האט געזאגט פאר דעם בערגער, סגייט מיך נישט אין גארנישט, זאלסט אלעס טון אז דער מנין מוז זיך צושפארן, האט ער אים געהארגעט, משוגענע חברה, רבותי נאו די פעקטס, דער מענטש איז מער נישט קעיפעבל צו זיין א פאבליק פיגער, ער איז א חולה רוח אלץ געווען און יעצט קען ער עס נישט קאנטראלירן און באהאלטן. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז כ'בין יעצט פארמישט אין אפאר קעיסעס. פון קינדער וואס מ'האט גערעיפט. איין קעיס איז מ'האט גערעיפט א קינד, ס'איז געווען א יונג מיידעלע, און כ'האב יעצט געשיקט די עלטערן אז זיי זאלן גיין עפענען א קעיס מ'עט אים מסתמא איינזעצן ווייל זי איז נאך אין די סטעטשו אוו לימיטעישאנס, און ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר, און דער סייקאלעדזשיסט וואס איז פארמישט דא האט מיר געזאגט אז איר דארפט מעורר זיין אויפן האטליין, די גרעסטע סכנה פון קינדער זענען פון זיבן ביז צוועלף, ווייל דעמאלטס זענען זיי טימיד, זיי ווייסן נישט וואס מ'טוט, מ'ציט זיי אראפ די הויזן, זיי מיינען ס'איז א דזשאוק, מ'קיצלט אים די בויך. און נאכדעם שטופט מען אריין דעם פיפיק. די גרעסטע סכנה זאגט זי דאס איז די מערסטע קעיסעס ס'איז דא אין די עלטער פראם סעווען טו טוועלף סאו וויל איך ענק זאגן אז דו האסט קינדערלעך פון סעווען טו טוועלף יונגלעך אדער מיידלעך זאלסטו זיי אנזאגן און טאמער האסטו נאך קינדער וואס זיי גייען אין קעמפס זאלט איר וויסן די קעמפס האבן קיינמאל קיינעם נישט געברענגט קיין גוטס מיין ווייב איז געווען אמאל די קעמפ מאדער פון צעלימער קעמפ און סאיז געווען דארטן פיר קאונסלערס און איך קען דעם גערוך פון מאריוואנע פון קענעביס און איך בין אריין אין די קאונסלערס באנגעלאו, זיי האבן געהאט א באנגעלאו אזוי ס'הייסט א סעקאנד הענד סמאוקער וואס מ'שמעקט יענעמס גרוך, איך בין געווארן היי אויף יענעמס גערוך אזוי האט געשטינקען, איך זאג ענק נאכאמאל נאובאדי איז פרי פראם דיס, מ'קען עס שוין היינט האבן ליגעל, די פאליס האבן שוין געמאכט יעצט א נייעם געזעץ אז זיי פראסעסן נישט מער בכלל קענעביס, אז מ'כאפט איינעם אין די קאר מיט מאריוואנע, דעי דאונט פראסעס. איין זאך האבן זיי יא געמאכט שטרענג דאס געזעץ אז טאמער כאפט מען צוויי מענטשן נוצן דראגס און איינער שטארבט איז דער וואס האט מיט מיט געדראגט ער איז א רוצח ער האט א דין ווי א פירסט דעגרי צו א סעקאנד דעגרי מערדער אבער ס'איז געווארן א הפקר וועלט. איז במילא דאס איז איין מחאה איך האב געקענט איינעם א זייער א וואוילער מענטש א גוטער פארדינער ער איז געווען א שיפינג קלערק אין א גרויסע פעקטארי און די טראקערס האבן אים סופלייט מאריוואנע ער איז געווארן היי ס'האט געקאסט זיין טאטן צוויי הונדערט טויזנט דאלער אים צו ברענגען נארמאל. היינט פארט ער אויפטון פאר די בחורים און ער פארט ארום איבעראל און ער טרייט צו טון מיט די בחורים באט איט נעווער שוד האוו העפענד סאו רבותי בי ווערי קערפול עניוועי איז למעשה איז די מיידל האט מען גערעיפט ווען זי איז געווען א יונג מיידעלע און מען גייט יענעם איינזעצן דאס איז אינסעסט משפחה יעצט איז געקומען איינער סאך יארן שפעטער און ער האט זי מפתה געווען און ער האט זי בועל געווען און ער האט געטון מיט איר כל דבר אסור נאר דא איז א פראבלעם אז זי איז שוין געווען אוו עידזש קען עס הייסן קאנסענט? למעשה זייער שווער מיט אזא מיידל, יו נאו שי נאוס וואט סעקס איז אלל אבאוט, שי העז ווי מען זאגט די פילינג אוו איט, סאו אונז האף מיר יעצט אויפצופיקן דעם ערשטן רעיפיסט, דעם צווייטן גיימער מערטשעם מפרסם זיין אז סאאן אז ס'ווערט ווי מען זאגט מער ערנסט, דעט ווי קען פראוו די פעקטס. ס'א ביטערע זאך וואס גייט פאר, און וויאזוי ס'האט זיך אויסגעלאזט, זי ברענגט אהיים בויפרענדס, איר מאמע לאזט עס צו, איר מאמע האט נישט קיין ברירה, זאגט אז כ'זאל ארויסווארפן פון שטוב, גייט זיין ארגער. עט ליסט שי קאנטראולס איט. זי ברענגט בויפרענד, וואס זיי טוען ווייסט זי נישט, אבער זי איז זיכער אז פלטי בן ליש איז שוין געשטארבן, און יוסף הצדיק אויך, איז שי העז נאו טשויס. די מיידל וויינט צו איר, מאמי איי וואזס רעיפד, וואט קוד איי דא, איים דעד. און עד כדי כך אז די מאמע האט פארציילט אז דער בחור וואס האט זיך אויפגעדראגט, אין דעם טוילעט פון באבעוו, פון פארטי עיט באבעוו, דער בחור איז געווען איינער פון אירע בויפרענדס וואס ער פלעגט מיט איר שטופן, באט דער וואז נאטינג יו קען דא, א מיידל איז אויפגעוואקסן פון דארט אין די זיבן, אכט צו די ניין און מ'האט איר גערעיפט און זי איז געווארן אלל מיקסד אפ, און סינס דען האט זיך יעדער אנגעטשעפעט אין איר, וואט קען יו דא נאו, שיז סעווענטין עיטין וואט קען יו דא. גמרא פרעגט א קשיא מסכת שבת, ענטפערט די גמרא בתינוק שנשבה, וואס הייסט בתינוק שנשבה? דאס איז א תינוק שנשבה. ס'איז געווען א קינד מ'האט זי געכאפט בין העכו"ם, און וואס קענסטו טוהן יעצט? איך גיי נישט מלמד זכות זיין אז ווען מ'האט איינעם גערעיפט אזוי זאל ער נישט גיין פאר העלפ, ער דארף גראד לויפן פאר העלפ, דא איז די פראבלעם געווען אז מ'האט נאכנישט געוואוסט, נחום ראזענבערג איז נאכנישט געווען אזויפיל יארן אין די ביזנעס האט מען נישט געוואוסט אז דאס איז די גרעסטע מערדעריי, און מיט דעם זעמיר עוסק יעצט. איך וויל נאכאמאל אנזאגן קינדערלעך עטס פארטס אין קעמפ, קיינער טאר ענק נישט טאטשן און נישט קישן און נישט זאגן איך וויל עפעס זעהן און אה ס'קריכט דארטן א. פליגעלע, א מאסקיטא, און לאמיך דיך אנכאפן דארטן ביי די אונטערהויזן. העי, מעיק שור יור טשיילד נאוס עקזעקטלי גרעפיק וואטס העפענינג. ס'מיינט נישט אז דו מוזט אים ווייזן וויאזוי דו האסט געוואוינט מיט דיין מאן ארויסצוציען די בעיבי. נאו, דעט דאזענט מין דעט. וואט איט מינס איז אז אפילו דיין זיידע קומט, זייער זיידע. קומט און זעצט זיך אריין צווישן די שויס, וואס קלערט עטס געשעט מיטן פיפיק פונעם זיידן, ס'ווערט א קישוי אבר, און ער פארט אריין, יעצט די מיידל האט נישט קיין קלייד, דאס האסטו געדענקט, אבער ווען זי זעצט זיך ארויף אויף אים הייבט ער אויף דאס קלייד, און די אונטער הויזן רוקט זיך אוועק אין די זייט, סאו ער קען מיט זיין פיפיק אריין פארן, מיט די הויזן צו אן די הויזן, צו זיך אויפזיפען און קיינער זעט נישט. און דאס זאלט עטס זייער וואטשן קינדערלעך איך וויל ענק לערנען רייט פראם ראנג ביקאוס וואנס דיס סטרייקס איטס סטראק פארעווער דו קענסט עס נישט פארעכטן און די אייגענע עלטערן זיצן זיי קוקן ווי דאס פלייש פאלט פון זיי די מאמע זאגט מיר וואס זאל איך טון איך זאל זי ארויסווארפן פון שטוב מיט די בויפרענדס זי גייט ערגעץ ביינאכט און כ'וועל עס נישט קענען קאנטראלן יעצט קאנטראלט זי כאטש אז אין הויז שמעקט זי נישט אז ס'שטינקט פון קענעביס ס'איז ווי מ'זאגט. סעקס אן דראגס, וועל כ'ווייס נישט ווילאנג זי וועט קענען אזוי קאנטראלירן ווילאנג ס'וועט אזוי אויסהאלטן, באט איז דאס נישט א שעים? איינער האט זיך געקענט נעמען דעם פיפיק און אים אויסרייבן און ארויסשפריצן די זאמען און ס'פאלט אים אראפ, שטאטס ער זאל דאס טון איז ער נאכגעלאפן נאך א מיידל און האט אין איר געשטופט זיין פיפיק, גמרא ברענגט אז ס'איז געווען א. ער האט געמאכט תשמיש מיט א טויטע בהמה, אפשר זאלסטו אריינגיין אין בוטשער סטאר קויפן א גרויסע שטיק בהמה, א זייטל פון א בהמה,

ווען דו שטופסט אריין דיין פיפיק אין א מיידל און דו רייבסט אריין און ארויס, איז זייער שווער זאלסט דיך געבן א שטעל אפ אינמיטן אזוי ווי ער ואונן זאל זיין זורה מבחוץ. זייער שווער. און אז עס שטופט זיך אריין דארט אביסל זאמען איז זי שוואנגער יו פינישט פאר לייף. בעפאר דו הייבסט אן דעם ערשטן שטופ איז א גרינגער נסיון דורכצוגיין. און דעטס ווען יו העוו טו דו איט. און די זעלבע זאך זאלסטו וויסן איז מיט דראגס, אז דו האסט דורכגעבראכן דעם ערשטן פאף ביסטו שוין אויף צרות, דארפסט וואטשן ביז צום ערשטן פאף ס'זאל נישט געשען, וואנס די פאף איז דער ביסטו שוין אויף צרות. יעצט וויל איך דערציילן נאך א מעשה, יעצט כ'האב ארויף געלייגט צוויי נעמען פאר צוויי וואכן פאריגע וואך אויף די וואטסאפס, איינער הייסט גאדי ער האט א רעסטעראנט, און איך האב געזעהן, איינער האט מיר געוויזן א גאנצע קליפ, ווי די פרוי וואס האט אריינגעשפרינגען אין וואסער איז געווען א וויקטעם פון אים ביי די זעכצן יאר, איך האב נישט געגלייבט, איך האב געברענגט א מענטש וואס ער איז א נאוטערי פאבליק, איך האב אים געזאגט דו ווילסט, איך וויל דו זאלסט עס וואטשן אינאיינעם מיט מיר, און טאמער איך וועל עס ארויפלייגן און זיי מיך וועלן סוען זאלסטו וויסן דו האסט עס געזעהן, יענער איז א הויכער אפישעל ביי די שטאט. און יעצט קאלט ער אפ אינמיטן די נאכט און ער סטראשעט און ער שיקט אריין אז ער טוט פאר קענסער פעישענטס און איך זאל באקומען קענסער, גאדי! צו איך האב באקומען קענסער צו נישט דעטס נאט יור ביזנעס יו מעסד אפ גערלס. איך געדענק ער האט געהאט אזא זאך א לאטערי, שפילט לאטערי, און ער האט גענומען די נאמען און די אדרעסן פון די מיידלעך, און מיידלעך האבן אויך געזאגט, מיידלעך האבן מיך אפגעקאלט, מיידלעך האבן מיך געטראפן פערזענדליך אין די גאס נישט אינדערהיים, זיי האבן געזאגט ער טשעפעט, בקיצור האט ער געשריגן ס'איז שקר, האב איך אים געזאגט גאדי ליסן מ'וועט דיך איינזעצן, האט ער געזאגט אקעי ער הערט אויף, און ער האט טאקע אויפגעהערט. אבער מינווייל אז ער האט איבערגעלאזט חרבנות העלפט נישט דאס אויפהערן, דאס וואס איך טריי מסביר זיין פארן עולם, איינער איז געגאנגען ער האט געהארגעט מענטשן, ער האט גערעיפט מיידלעך, זיי זענען אלע נעבעך שוין נישט דא, און זיי האבן זייערע צרות, און נאכדעם גייט ער זאגן רבונו של עולם איך טו תשובה, תשובה, אה, קאפ ארויס דארטן, דא תשובה פאר יעדע זאך, אבער נעווערדעלעס, ס'איז נישט אזוי גרינג ווי מ'מיינט. קאלט ער מיך איינס ביינאכט ער מאכט מיך משוגע גאדי מאך מיך נישט משוגע איך איך האב נאך די לעצטע ווארט צו זאגן איך קען נאך גיין צו די פאליס מיט דעם אויך הגם ס'איז נישט דא ווער ס'זאל דיך איינזעצן אבער ס'וועט זיין פאבליק רעקארד נאר איך האב פון דעם גארנישט וועגן דעם וויל איך נאר מעורר זיין דעם עולם וואטש יור טשילדרען. איך טוה שוין אין דעם צען יאר און כ'האב אליין נישט געוויסט ווי דעינדזשערעס עס איז אט יעצט קומען ארויס די וואס מ'האט גערעיפט פון די זיבן ביז די צען צו די ביז די צוועלף. די קומען יעצט ארויס? ס'איז אנבעליוועבל. און נאכדעם איז דא נאך איינער, איך האב געזאגט ער האט א סטאר אין ווילימסבורג, די סטאר הייסט גריל אן לי, און ער איז א זון פון איינע פון די ברידער פון די קרויס די שטריימל מאכער. ער קאלט מיך נישט אפ, ער ווייסט בעסער פון דעם, ס'איז דא א מיידל וואס זי זאגט אז זי איז געווען זיין בעיביסיטער, און ער פלעגט זי נעמען אויף מאנהעטן אין א האטעל און זי רעיפן, האט ער געשיקט א שליח אז זי איז א קראנק מיידל, האב איך צוריק געשיקט א שליח צוויי זאכן, קודם כל. קען זיין דו האסט איר קראנק געמאכט, אז דו ביסט געגאנגען רעיפן אזא מיידל צו זי איז קראנק צו נישט, איך מיין העי, מעיבי יו מעיד הער סיק, און די צווייטע זאך איז, מיט א קראנק מיידל מעג מען יא שטופן? עטס געדענקטס איך האב ענק אייביג געזאגט ווען איינער האט א קראנק קינד אין שטוב דאס איז די ערשטע זאך אז מען וועט אים וויקטעמייזן, א יתום, א יתום, איך האב ענק געגעבן די אלע אדרעסן. פארוואס האסטו? זי איז קראנק. זי זאגט אז דו האסט מיט איר געוואוינט אין מאנהעטן, און זי איז שוין געווען ביי די פאליס, האט געוואלט מאכן א גאנצן קעיס, און די פאליס האט איר געזאגט זייער פשוט, ביי אונז אין קאמיוניטי גייט מען מאכט א קעיס, נאכדעם ווערט די פאליס די עי טי עם מאשין. אויב דו קומסט מוזטו גיין אלל די וועי טרו. האט זי אבער נישט געהאט ווער עס זאל זי באגלייטן. קרויס מיידל איז געווען זייער א שטארק מיידל, זי איז געשטאנען אויפן סטענד פיר טאג. באט שי דיד ברעיק דאון טווייס אין מידל און געוויינט באט שי קעים בעק די נעקסט דעי. זי האט אבער געהאט ראביי יענקי האראוויץ פון מאנסי וואס ער איז מיטגעקומען אין יעדן קאורט קעיס און פארדעם ביז ער האט אויסגעסטרעטענט די אלע פעיפער ווארק. איף יו דאונט העוו דעט איז נישט אזוי גרינג. סאו איך וויל ענק זאגן נאכאמאל אונז האמיר געלעבט מיט די חיות האמיר אנגעמאכט א חורבן יעצט זעהט זיך עס הערשט ארויס. ווינטער איז נישט דא קיין שיינע פלאוערס קומען הערשט ארויס אין ספרינג. יעצט איז צען יאר שפעטער, מען האט אלע קינדערליך געטאטשט ווען זיי זענען געווען יונג, און יעצט קומט עס ארויס. סאו וואטש יור טשילדערן רבותי. יעצט זאל איך זאגן נאך א זאך. ס'איז דא אידן וואס זיי גייען אהיים צו יענעם אין שטוב, כ'האב שוין לאנג געזאגט מען זאל נישט עפענען קיין טיר. זיי קומען צו מיר אויכעט, זיי קלאפן אריין, זיי ווילן צדקה, זאג איך רב איד, קענסט מיך טרעפן אין בית מדרש, און מיין ווייב האט מיט דיר נישט צו געבן קיין צדקה. רעגן זיי זיך אויף, ער איז דאך א יתום, ער מאכט זיך אליין חתונה, זאג איך, ווייסטו וואס, האב נישט חתונה, ווער זאגט דו מוזט חתונה האבן, האסט נישט קיין געלט ביסטו פטור.

און זיי האבן דאך דעם בוק פון אנשי שלומינו צי דעם געווענליכן טעלעפאן בוק, און זיי קוקן, זיי קומען אריין, זיי קלאפן אריין, זיי גייען נאך געלט. שוין, זייער פיין. יעצט, איך האב ענק שוין לאנג געזאגט, א פרוי ווען זי איז אליין טאר זי נישט עפענען קיין טיר, און א מאן דארף אויך נישט עפענען קיין טיר, ווייל ער קען זען דיין פרוי, ער קען זען דיינע קינדער, נאכדעם הייבט זיך אן א ליבע סיטשועישן, ער ווייסט ווער דו ביסט, יו דאונט דו איט. סאו וואס געשעהט איז, זיי שרייבן אויף דעם נאמען, א טאג צוויי שפעטער קאלן זיי אפ די פרוי, ווייסט איך בין געווען נעכטן צי אייערנעכטן ביי דיר נאך געלט, דו האסט מיר געגעבן פינף דאלער, ביסט אזא גוד לוקינג טשיק, wow וואד איי לאוו טו בי אין בעד וויט יו, זיי זאגן עס אויף אידיש, און ווייסט דאך א פרוי דאך איז נשים דעתן קלות, און. מען דערציילט אז ס'געשעהט אסאך מעשיות לעצטנס, נישט אז מ'האט שוין געוואוינט, פון דאס ווייסט דאך קיינער נישט, נאר דאס אז זיי קאלן, און דאס איז פאר א פרוי די זעלבע טראמע ווי ווען דו טאטשט זי, איז וויל איך נאכאמאל מסביר זיין דעם עולם, ווען זיי קומען צו מיין טיר איך עפן קיינמאל נישט קיין טיר, קיינמאל נישט, טאמער בין איך פונקט אויפן וועג ארויס דאווענען מנחה מעריב און די איד זאגט ער גייט נאך געלט זאג איך אים, העי וואס האב איך מיט דיר וואס האסטו מיט מיר. אונז האמיר גארנישט איינער מיטן צווייטן, ס'דא א שול דארטן קענסטו מיך טרעפן און דארט גייט מען נאך געלט, און אין א הויז טאר קיינער נישט אריין גיין, חוץ פון דעם ס'איז געווען אפאר יאר צוריק וואס זיי פלעגן סטראשענען רייכע אלמנות און נאכדעם איז געווען אלמנות און נישט אלמנות איז געווען אשת איש, זיי האבן געזאגט אז טאמער דו וועסט מיר נישט געבן הונדערט דאלער וועל איך זאגן דיין מאן אז דו האסט מיך געטאטשט, דו האסט געוואלט, סטעי עוועי פרום דיז ענימעלס, דו ווייסט נישט ווער זיי זענען, ענד יו נאט גאנא ווין. אדער איז דא נאך א זאך אז דו ווילסט דווקא עפענען די טיר, איך האלט אז יעדע הויז דארף האבן א ווידיאו קעמערע, זעסט ס'איז דא דער שייגעץ יצחק שטערן, ער האט א זון א פארהייראטן, וואס טאטשט די שכינים'ס קינדער, האבן זיי אריינגעלייגט א ווידיאו, אז ווייסט דאך ער איז א גענגסטער, האבן זיי אים געוואלט האבן מיט א ווידיאו, און מ'איז אים געגאנגען זאגן. אז די קינדער, דיינע קינדער האבן ווידער געטאטשט, דיין זון האט ווידער געטאטשט די קינדער, און זיי האבן אים געוויזן א ווידיא, האט ער דאך געוואוסט ס'איז דא א ווידיא, איז ער געלאפן ברעכן די ווידיא, האט נאר נישט געוואוסט ס'איז דא נאך ווידיאס וואס ער ווייסט נישט, וואס מ'זעט ווי ער און זיין ווייב ברעכט עס, און ער האט אפגעקאלט אז ער האט געסטראשעט, אה, א טאמער מען וועט עס נישט אראפנעמען, און זיי האבן אים געזאגט ס'וועט אנקומען צו נחום, האט ער געשיקט שלוחים מ'זאל עס חלילה נישט ארויפלייגן, זאג איך, דו שייגעץ דו, דו ביסט געלאפן צו ישראל האגער המצרי, צו דעם טמא'נעם הונט, אז מ'זאל מיך לייגן אין חרם, און. דער משוגענער בהמה האט אייך געפאלגט. היינט הער איך ער האט מורא'דיג חרטה אויף די אלע זאכן ווייל ער האט דאך טויזענטע שונאים, ער האט מער שונאים ווי גוטע פריינט, האט דאך יעדן בא'עוול'ט, ארויסגעווארפן דעם'ס קינדער יענעם'ס, און ער טרייט יעצט גוט צו מאכן. ס'האט מיר געזאגט איינער ער האט ארויסגעווארפן זיינע קינדער יעצט וויל ער גוט מאכן מיט אים, זאגט ער ער וועט נאך זעהן אז ער זאל גוט מאכן מיט מיר, זאג איך מיט מיר קען ער נישט גוט מאכן ווייל איך האב איהם נישט געשלאגן. איך האב נאר זיין טאטען געשלאגען און מיט זיין טאטען קען מען נישט שלום מאכען ווייל עס איז דא אכט ברידער און אז עס איז דא אכט ברידער דארף יעדער איינער וועלען שלום מאכען און דאס וועט נישט זיין סאו און חוץ פון דעם איך האב גארנישט געטוהן פאר זיין טאטען שלעכטס איך האב נאר געבויט אפאר מקווה'ס און נאכדעם האט ער מיך ארויס געווארפען ווי א הונט ווייל ער האט נישט געוואלט הערען מען דארף איבער פיקסען די מקווה פון בית ישראל וואס ער האט שפעטער געמוזט איבער פיקסען סאו דאס איז וואס ס'גייט פאר אזוי מיט די חזירים.

ער איז דער באקאנטער דער ראזענבוים דעם קרעטשניפער רבי'נס זון וואס איך האב געהאט אויפן האטליין אפאר מאל שוין, אויך געווען א א א מניוול, זעט אויס דער זון איז נישט קיין מניוול, וויל איך דיר זאגן בערל ראזענבוים זאלסט נישט מקרב זיין דעם שמואל פאקס ווייל ער איז א חזיר, יו שוד בי ווערי קערפול, און ער גייט אין אלע שילן, איך הער ער דאווענט דארטן אמאל אין באבוב און אמאל כאפט ער א דאווען אין סקולען איז דארטן דא און ס'איז דארטן דא נאך שילן, מ'דארף זייער וואטשן רבותי, הי מעסעס אפ א טשיילד, דער טשיילד איז פינישט. פיגור איט טינק אוו איט דיס וועי. יעצט, ישראל האגער המצרי איז יעצט אויך געווען און א מצוה טאנץ, ס'איז דא איינער דעם קאשוי רב'ס אן אייניקל, ער רופט זיך, כ'ווייס אפילו נישט פונקטליך וויאזוי מ'רופט דעם נאמען, ריף, ריפער רבי, כ'ווייס נישט, ער האט געמאכט מיט צוגעמאכטע אויגן פֿופֿצן מינוט געטאנצט מיט א לאנג גארטל, זאגט מיר איינער, כ'בין געשטאנען נאנט, כ'האב געזען ווי ער טשיט, ער האט געהאלטן אין איין ארויסקוקן אויף די כלה, זעט אויס ס'איז געווען א שיין שטיקל די כלה, הא הא הא הא, זעט אויס. פופצן מינוט און ער האט זיך אפגעווישט מיטן טאש-טיכל. ישראל הער אויף מיט די באלאני, דו ביסט א חזיר און א חיה, האסט באגראבן מענטשן אזוי ווי דיין פעטער דער סקווערער און אזוי ווי דיין טאטע האט געטון, און יעצט גייט מען דיר עס צוריק געבן, דאנט ווארי אלעס קומט אהיים. ר' מוישלע האט באגראבן מענטשן, ער האט ארויסגעווארפן ר' יודל'ן זיין שוואגער, ער האט אזויפיל רשעות געטון, דער איד האט ארויסגעווארפן ערב ראש השנה אכציג אדער ניינציג משפחות זענען געבליבן ערב ראש השנה אן גארנישט, וואס מיינסטו האט זיך אויסגעלאזט פון אים? ער איז געווען א וועפרייזער צען יאר האט ער איינגעברענגט סרולין און ארויסגעווארפן און אריינגעברענגט מענדל און נאך ביז היינט האט וויזשניץ נישט קיין מנוחה פארשטייסט סרול דיר גייט זיך אויך אזוי אויסלאזן. יעצט איינער קאלט מיך אפ אז דאס וואס דו האסט געזאגט מען האט גערוידעוועט דעם וויאזוי הייסט ער מעלבורנער רב ער איז אויך געווען איינער פון די מורדים דער בעק. אברהם הערש בעק, זאגט מיר איינער ער שטארבט פאר קענסער, ער האט שוין אויפגעגעבן די קהילה, אלעס, היז דייאינג פראם קענסער, זאג איך הלוואי ווען ער שטארבט צוואנציג יאר פריער, ווייל ווען ער איז געווען רב פון אזא שטאט און ער האט צוגעלאזט מען זאל מטמא זיין אזויפיל מיידלעך און נאכדעם וויינט ער צו זיין אייניקל אז ער האט נישט געוואוסט, דעמאלטס איז ער א לאו-לייף האט ער קיין רב נישט געטארט זיין, איך האב גארנישט אז ער האט געקענט פארענטפערן א שאגת אריה בשעת מען האט אומגליקליך געמאכט אזויפיל אידישע טעכטער. נאכדעם וויל איך ענק זאגן כהאב א רב זייער א געלונגענער מענטש ער איז אין די עידזשעס בערך פערציג א געלונגענער מענטש ער לערנט פאר שיעורים יעדן טאג מען דארף האבן קמחא דפסחא לויפט ער שאפן מען דארף האבן דאס לויפט ער יענץ לויפט ער ער איז אזא איבערגעגעבענער מענטש מיט אלע פיטשעווקעס א עכטע רב פון דער היים ער איז א מחבר ספר אז עטס ווילט קענט עטס אים נעמען ווייל איין זאך האט ער יא א חסרון אז ער איז מיט אונז מיט אנדערע ווערטער ער האלט נישט אז איך בין א חרם און ער האלט אז טאמער איז דא טשיילד מאלעסטעישן דארף מען יענעם איינזעצן. סאו טאמער ווילט עטס האבן דעם נאמען קאלטס מיך אפ, ס'עט גיין בדרך כבוד, ס'איז א קענדידעיט, געב ענק א קענדידעיט. און נאכדעם זאגן זיי, יא אבער דו ביסט דאך שולד ווייל דו האסט אים גערוידעפט און גערוידעפט און גערוידעפט, זאג איך אים, העי איך וויל דיר עפעס זאגן, איך האב נישט קיין פאראיבל, ווייסט פארוואס? אויב ער האט אויפגעגעבן דאס רבנות און עטס זוכטס א רב, איך האב הוראה, איך קען ענק ארויסגעבן אלע מיינע הוראות, איך האב הוראה, נאר איין זאך, צו איך וועל צולאזן מאלעסטעישן צו נישט, דאס קענט עטס זיין זיכער אז נישט. דאס וועט נישט זיין. צו כ'על קענען ענטפערן א שאגת אריה? וועט זיין שווער אויפן שאגת אריה. מיין, אונז האמיר דען נישט גענוג קשיות וואס ס'בלייבט שווער אין די גמרא? טיש ביעט הארץ קשיא ואבהות. אבער איך האב זיך געזאגט, איך האב נישט קיין פאראיבל. ווארף דעם הונט האט מען געדארפט ארויס ווארפן גראדע וואס ס'איז געשען די מעשה פון די פרוי. אמת איז אונז האמיר אים גערוידעוועט ווייל אונז האמיר געהאלטן איין אנדרייען ביי די גאווערמענט וויאזוי ער האט געלאזט אז מ'זאל עפענען א טרעוול עדזשענסי ביינאכט און געבן יעדן טיקעטס זאלן קענען אנטלויפן. און איך האב נישט קיין פאראיבל. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן ביי חיים אבערלענדער דרייט ער זיך אויכעט דער שמואל פוקס און ער וואוינט ביי אים, ער האט דירות צו פארדינגען און ער וואוינט ביי אים, און איך וויל זאגן דעם עולם יו שוד בי ווערי ווערי קערפול וואטס העפענינג. גדי איך ווייס נישט ער איז אזא פארשעמטער הונט כ'האב אים ארויפגעלייגט אויפן וואטסעפפ אז ער איז א חזיר כ'האב אים ארויפגעלייגט אויכעט אויפן אויף די ליין אויף די האטליין קאלט ער אריין ער'ט מיך סוען ער'ט סוען גדי קענסט סוען ווען דו ביסט אינטערעסאנט כ'האב דיך ארויפגעלייגט קאלט איינער אפ אז דו האסט אמאל געבארגט א טינטעד גלעז קאר פון איינעם האסט געזאגט דו ברויכסט עס האבן וויכטיג פאר א דעליווערי היינט ביינאכט און צומארגן קריגט דער באלעבאס א טעלעפאן דו ביסט משוגע דו האסט אריינגענומען מיין ווייב אין דיין קאר און דו האסט געהאט מיט איר אן אפעיר האו דיד יו דא דיס זאגט ער אנטשולדיגט נישט איך איך האב עס געבארגט פאר גדי גיי צו גדי. גדי, דער עולם האלט אין איין אריינקאלן, דו ווילסט דיך פארמעסטן? אונז וועמיר זיך פארמעסטן גדי, ענד ווי העוו נאו פראבלעם. דער אנדערע קרויס דער שטריימל מאכער איז געבליבן שטיל, דער שטריימל מאכער'ס זון, דער וואס האט גריל אן לי, ער איז געבליבן שטיל, ער האט געשיקט א מעסעדזש איך וויל מיט אים רעדן און ער האט באפוילן אז דאס מיידל איז קראנק, האב איך געזאגט איך ווייס זי קראנק אדער האסטו זי קראנק געמאכט, אדער אויף א קראנק מיידל פארלייגט זיך יעדער ווייל מען ווייסט אז מען וועט זאגן זי איז קראנק, אבער זי שרייט נאך אלץ אז דאס איז געטראגן אין דעם און דעם האטעל, די עדות שטימען, זי האט עס איבערגעגעבן אפילו פאר די פאליס, זי איז געווען ביי די פאליס, איז במילא וויל איך דיר זאגן, מען קען עס נאר נישט יעצט פראסעסן ווייל זי איז שוין היינט העכער דרײַ און צוואַנציק און דעמאלטס האט זי נישט געהאט ווער עס זאל איר צוהעלפן, ווער נאט גאנע לעט דיס גאו ביי, ווי העוו טו טאלק אבאוט דיס קעיס, דאס איז פונקט ווי איך זאל זאגן איינער האט יענעם געשאסן, און יעדער ווערט דערשראקן אוי מען האט געשאסן א מענטש, נעמסט א מיידל דו רעיפסט איר אפילו אוט אוו לאוו, אוט אוו קאנסענט, דער שייגעץ גדי שרייבט אריין אזוי, שרייבט ער דא, איך האב קיינמאל נישט גערעיפט קיין מיידל, נאר מיט איר קאנסענט האב איך געוואוינט מיט איר. אזא מענטש דארף האבן א סטאר אין ווילימסבורג? דאס איז די מאדעל ראול וואס אונז זעמער ווען אונז גיימער עסן א פרישטאג ביי א מענטש? דאס איז דאך אנבעליוועבל! און אז ס'איז קאנסענט, דו ווייסט וויפיל מיידלעך מאכן קאנסענט און נאכדעם ווערן זיי משוגע וויי דיד איי דא איט און די און די ער האט מיך צוגערעדט און הי שאוד מי לאוו און ער האט גערעדט צו מיר שיין. קאנסענט איז נישט קיין תירוץ. קאנסענט איז ווען דו האסט יענעם אנגערייצט איז קאנסענט נישט קיין תירוץ. יענקל דאסקאל, ער איז אויך געווען מסתם קאנסענט און ווער ס'איז שוין געווען אוו עידזש, ער האט געקענט צורעדן מענטשן, געלט האט ער געהאט, און דער חזיר נאך געפארן כאפן קינדערלעך דארטן אין אוקריינע איז ער געפארן מיט פאוויש מענדלאוויטש, ברוך השם איך האב די מוסד צוגעשפארט ענד איים סאו פראוד אוו איט, אז איינער פרעגט מיך אבער האסט דאך נישט געקענט בויען די מקווה ווייל פאוויש האט געזען איך רודף אים האט ער דאך מיך נישט געברויכט מער פאר די מקווה. עס איז שוין נישט דא קיין מקווה, עס איז נישט דא גארנישט, אבער איך האב געזאגט אזוי, אמאל דאס נישט בויען איז מער ווי דאס בויען, דער אייבערשטער האט צעווארפן דעם בית המקדש, עס איז גרעסער געווען ווי ווען ער האט עס געבויעט, ווייל אזוי בויען מיר עס אונז, מיט אונזערע מצוות און מעשים טובים, און דאס האט דער אייבערשטער געוואלט. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט, איך דאווען אינדערפרי זייער אסאך מאל מיט מיסטער שעלדאן סילווער, דער געוועזענער ספיקער אוו די האוס, מען האט אים שוין ווידער געטראפן גילטי, ער גייט זיצן, אוי ער איז יעצט אנגעמאכט זייער ביטערליך, און נאכדעם איז דא נאך א זאך. דער וויינסטין זאגט אז ער גייט נישט טעסטיפייען פאר א גרענד דזשורי, ער גייט זיצן. אויך געטשעפעט מיידלעך, יעצט איז דא פון מיזורי איז דא איינער א גאווערנער וואס האט געטשעפעט מיידלעך, און ס'איז דא איינער וואס ער פירט א דזשים ספארטס פאר מיידלעך מ'האט אים היינט געכאפט ער האט געטשעפעט פֿינף מיידלעך, יעדער קומט ארויס צוביסלעך, און דאס וויל איך נישט אז אונז זאל מיר בלייבן אונטערשטעליג, ביי אונז קומט מען נאך ברוך השם ארויס, קיינער האט שוין היינט נישט קיין אמת'דיג מורא צו רעדן, יעדער לאכט איין, כ'מיין מ'לאכט מ'וויינט אבער מען זעט וואס א חורבן מ'האט געמאכט. נאכדעם איז אזוי, דער מעיאר האט עדווערטייזט אז ער גייט מאכן LGBT האומלעס שעלטערס. ווייל ס'איז דא חברה וואס האבן מורא מיט די חברה צו זיין אינאיינעם, גייט מען מאכן אן עקסטערע האומלעס שעלטער. און טוילעטס מאכט מען איינס, האומלעס שעלטערס מאכט מען צוויי. איך זאג אייך, אונז גלייב מיר אז די וועלט איז באשאפן געווארן אויף זעקס טויזנט יאר, און נאכדעם זאגט די גמרא עט עס חרוב ווערן. ס'איז א גמרא. ס'איז נישט קיין סתם באבע מעשה, ס'איז די גמרא זאגט, וחד חרוב. ס'איז דא וואס מ'עט עס חרוב ווערן. סאו די שאלה איז צו דער אייבערשטער העט עס אויסלייזן בעתה צו אחישנה. יעצט איך וויאזוי איך קוק אן די וועלט היינט מיט די אלע זנות'ן מיט די אלע זאכן מיט די אטאמישע באמבעס וואס די גאנצע וועלט האט, די רוס האט זיך אויפגעשטעלט ברבים געזאגט אז די רוס האט אזאלכע אטאמישע באמבעס ער קען אנקומען אין עני פלאץ אין די וועלט און אין אמעריקע אויך און מ'עט עס קיינמאל נישט זען אפילו אויפן רעדאר. צו ס'איז אמת צו נישט, איך האלט ער איז א בלאפער, ער קען רעדן. די סי איי עי האט זיך געקלאפט על חטא אז דעמאלטס בימים ההם האט גארבעטשאוו און ברעזשנעוו געזאגט אז זיי האבן באמבעס און באמבעס איז נאר געווען אויף פאפיר אויסגעשטעלט ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין ריעליטי זיי האבן עס נישט געהאט קיין געלט צו מאכן האט ער געהאט וויאזוי די וועלט זאל נישט פארן איין אטאמישע באמבע קען חרוב מאכן א וועלט איז די וועלט זעהט אויס עניוועי ס'וועט שוין נישט אויסהאלטן צו לאנג. נאנאנאנא. טאמער וועט מען זוכה זיין וועט משיח קומען, און טאמער חלילה נישט וועט זי קודם אונטערגיין, אזוי ווי די גמרא זאגט אז אין זעקס טויזענטן יאר ביז אין זיבן טויזענטן יאר וועט דער אייבערשטער מאכן גדפין די צדיקים פליגלעך, כ'האב אמאל געזאגט כ'האב מורא אז די פליגלעך וועלן זיין זיי זאלן ארויפפליען אין גן עדן און זיך דארטן רעסטן אויף טויזענט יאר נאכדעם וועלן זיי צוריק קומען, ווייל די וועלט איז אזא, די השחתה איז אזוי גרויס אז ס'קען נישט זיין דער אייבערשטער זאל עס אפילו קענען דורכטראגן. ווייל ער האט מוראדיג פיינט ווען ס'איז דא זנות, ס'דא דאך אזאלכע מיני משונה'דיגע זנות'ן, קוק אן דא אונז אליינס, אונז די היימישע חסידישע אידן האבן אפאר יונגלעך וואס זענען געווארן מיידלעך און מיידלעך וואס זענען געווארן יונגלעך, ס'איז דאך קיינמאל נישט געווען אזא זאך, אמאל האט מען נישט געהאט קיין געלט אפילו צו האבן א בעיבי נארמאל, מעדיקעיד האט עס באצאלט, היינט באצאלט מעדיקעיד אין גרויסן די אלע זאכן. גאדי ס'איז שוין אריינגעקומען אן עמורדזשענסי פון נאך דריי פרויען וואס זאגן אז דו האסט זיי גערעיפט און זענען מסכים צו קומען פאראויס, זיי האבן נישט געוואלט ביז יעצט קומען פאראויס ווייל ס'איז שוין פעסט סטעטשו אוו לימיטעישן אבער זיי זאגן אויף אזויפיל דיך צו באהערשן אז זאלסט מער נישט קענען טון, זיי זענען מסכים, דער ווילינג טו קאם, יעצט אויב זיי קומען פאראויס ביסטו אויף צרות, אויב זיי וועלן נישט וועלן קומען קען איך זיי נישט מאכן קומען, באט וויר ווארקינג אן יו גאדי, און מיין ווייב זאגט אז דו האסט זי גע, אז איך שלאג זי, כ'האב זי יעצט געפרעגט, זי זאגט זי האט קיינמאל מיט דיר נישט גערעדט. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן, ווייסט ווען איך האב מיך געשלאגן מיט סאקמער גאקמער איז געגאנגען אזוי, ער האט שיקסעס אין אוקריינע ער איז א ר א מזנה דארטן ער האט קינדער דארט מיט אלעם שרצים, וויל איך דיר זאגן איך האב מיך מיט זיי קיינמאל נישט געשלאגן פעיס טו פעיס, כ'האב געזאגט לאמיר זאגן אז ס'איז אמת, אבער עטס זענטס אסאך ארגער, ברוך מרדכי האט גערעיפט קליינע קינדער אין מקווה אן קאנסענט, און די זעלבע האט עטס געטון דא מיט די וועבערמאן האט געכאפט יונגע מיידלעך, סאו ווילסטו זאגן אז וואס אז כ'האב דארט שיקסעס, נו הער אויס, זיי האבן קאמפלעינט צו דיר? זיי האבן נישט קאמפלעינט צו דיר, סאו דאס נעמט זיך נאר צושמירן צווישן גאט, סאו ווי קומט עטס דא אריין אין דעם? געזען אז מיט מיר קענען זיי זיך נישט שלאגן, סאו פארשטייסטו האבן זיי זיך אפגעלאזט, די זעלבע גאט ווי מיין ווייב זאגט האב איך געשלאגן, וואס די זאגן די ספרדים שלאגן די ווייבער דו ווייסט דאס שור, סאו ס'איז אפילו דא פון בן איש חי אז מען זאל נעמען די הושענות און מען טראגט אהיים נאכדעם אז מען האט עס געקלאפט אין בית מדרש, מען זאל אנקלאפן די ווייב דערמיט. מסתמא איז עס א סגולה יערב נגד מכות הפורעניות. סא בקיצור האב איך אנגעשלאגן מיין ווייב, זי האט זיך קאמפלעינט צו דיר? האסטו געדארפט זאגן גיי צו די פאליס, אז מ'שלאגט א ווייב גייט מען אין דזשעיל. ער הייבט שוין אן, כ'האב געשלאגן דאס ווייב, כ'האב געזעהן אז כ'האב נישט געוואוסט אליינס וואסערא מנוול דו ביסט, אבער פרויען קאלן יעצט אן, זיי געבן מיר נעמען, זיי זאגן קענסט מיך ריקארדן, כ'בין שוין געווען ביי צוויי גלאק זאגן זיי, נישט יעצט שוין לאנג צוריק. און ס'הייסט יעצט אז סגייט ארויסקומען דער טעיפ ווי יענע פרוי זאגט אז דו האסט צוגערעדט און שי קענט טעיק איט, ס'קען זיין ס'וויל מ'זאל אויסמעקן אפאר נעמען דארטן וואטעווער אבער מ'האפט ס'עט ארויסקומען. דובי, גיי שלאג דיך מיט אן אנדערן. נישט וואס איך בין שטארק, די גאנצע וועלט איז היינט מיט מיר, זיי זעען וואס מ'האט געטון מיט קינדער. שטעל דיר פאר ישראל האגער עמיצער האט אנגעכאפט א פרוי בהוד יופיו. זי איז נאך היינט משוגע, זי גייט פאר טערעפי. לייגסט דיין הענט צווישן די מיידל'ס פיס, שי גאוס קרעיזי פאר לייף. ניין ניין דאס וועט נישט אנהאלטן מער. יעצט איינער שרייבט אריין דא פון ענגלאנד אז ער איז דארט פון עפעס א הנהלה, איך ווייס נישט פון וועלכע ישיבה, זאגט ער דער מאפיאנער נחום ראזענבערג האט אנגעדרייט אז מען זאל נישט קענען געבן קיין פערמיט פאר די ישיבות נאר אז מען לערנט די ביהעיוויער אוו די באדי. איז כ'האב דיר געוואלט זאגן איך בין נישט קיין מאפיאנער, דו מיינסט צו זאגן איך בין א מיליאנער, דאס יא, אבער נישט קיין מאפיאנער. כ'האב געטון וואס איז ריכטיג פאר קינדער און וואס איז ריכטיג פאר'ן אייבערשטן און וואס איז ריכטיג פאר זיין תורה. דער אייבערשטער וויל מיט אונז שטאלצירן און אונז וויל מען מיט דעם אויך שטאלצירן, און וואסערא קאמיוניטי אונז האמיר געהאט קען קיינער מיט'ן אנדערן נישט שטאלצירן, ליידער. יעצט איז דא נאך צוויי מורא'דיגע מעשות וואס איז געשען אין ארץ ישראל, איינס איז געווען אז א איד האט געהארגעט זיין ווייב, און ער האט נאך צוגעהארגעט צו דעם נאך אפאר קינדער אויכעט, פון די שכינים אויכעט, און מ'האט אים געגעבן עטליכע מאל לעבנסלענגליכע תפיסה. ער הייסט נדב סלע, ער וואוינט אין מגדל. ביי מגדל ליד הים, דארט וואוינט ער, געווען שבת אינדערפרי האט ער געהארגעט זיין ווייב מיט א האט זי געשטאכן מיט א מעסער, און די צוויי קינדער נעבעך, און איין קינד איז אלט א יאר איינער צוויי, און אויכעט א קינד פון א חבר פון א משפחה פון צוועלף, און האט איינעם געמאכט פצוע קשה, יעצט האט מען אים געגעבן וויפיל ס'קומט זיך אים, ס'קומט זיך אים, ס'קען מען באצאלן דעם? נאכדעם אויך איז דא איינער וואס האט געוואוינט אין מודיעין עלית דארטן ווי ס'וואוינען די אלע פרומע מען האט אים געכאפט מ'האט גערעדט פאר פסח וועגן דעם אז מען האט אים געכאפט אז ער פלעגט אנרעדן פרויען ער האט געהאט גוטע קשרים מיט פרויען רוב פון זיי זענען גרושות און ער האט זיי צוגעזאגט אז ער האט חתונה מיט זיי אזוי ווי דער איצט געדענקט זיך געווען איינער דא א פינף און דרייסיגער האט חתונה געהאט מיט א זיבעצן יעריגע רבינאוויטש הייסט ער דאכט זיך מיר בקיצור דער האט אויך צוגעזאגט יעדן. און למעשה האט מען אים געכאפט און בקיצור יעצט האט מען אים דן געווען און פרויען זענען געקומען אלע עדות זאגן ער איז אַכט און דרײַסיק יאר אלט ער איז א יונגער צוציק און מען האט אפגעענדיגט מיט אים. מען גייט אים געבן יעצט א אמ זמנים אין תפיסות אזוי ער זאל קענען ווי מען זאגט. איך האלט אז מען דארף אים צוזאמשטעלן מיט נחמיה וועבערמאן, כ'וואלט מען דארף מאכן עפעס אזא שיתוף פעולה, יענער זיצט דארט אליינס, דער זיצט דא אליינס, זאלן זיך דורכשמועסן פונקטליך וויאזוי זיי האבן געזינדיגט, זאלן זיך ענדזשויען. יעצט אין סיטי פיעלד ברענט א מורא'דיגער פייער, קען זיין אז די זאלוינים האבן געטראכט אז מען נעמט דארט אויף דעם ראבד, אבער ניין, מען נעמט אים אויף אין קאלעסיעם, דארטן ווי דער ממזר'דיגער רבי חיים שיע האט געמאכט חתונה. א גרויסע טעות אויב ער האט זיך עס אנגעצינדן, טאמער ער האט זיך עס אנגעצינדן דעם איד'ס בית מדרש אין מאנרא איז אויך א טעות, למעשה דאס איז דארט אין סיטי פיעלד ווי מען האט ארום גע'חוטש'ט דעם עולם אז די טמא'נע קהילה, די קהילה, די טמא'נע, די טמא'נע קהילה, יא די קהילה, לאנג ביפאר ס'איז געווען א טמא'נע קהילה האבן שוין מלמדים מאלעסטעד די קינדער, שעים אן יו. יעצט מען האט אריינגעפירט דעם ראבד אין די האספיטעל ווייל ער האט וועגן די אויערן, כ'על ענק זאגן, אמאל איז געווען א רב, וואס ער איז געווארן טויב אויף דער עלטער, האט מען אים געפרעגט, פארוואס קומט עס דער עונש, האט ער געזאגט, ווייל כי השוחד יעוור עיני חכמים, זאגט מען, האסט דאך געדארפט ווערן בלינד, נישט טויב, זאגט ער, איך האב קיינמאל נישט געזען דעם שוחד, איך האב נאר געהערט דערפון, ער האט אויך געהערט, אז מען האט באגראבן די טויטע האט מען אים געגעבן א פאר טאלער, איז ער געווארן טויב אויף דער עלטער. אז דאס זאל זיין א מעשה מיט הונדערט יאר צוריק אז ער איז ארום געפארן ווילימסבורג האט געקאווערט יעדן אינטש, וואלט מען געזאגט אז ער האט מקדש און מטהר געווען יעדן שטיינדל, לאך נישט אוועק פון די אלטע מעשות.

די די פוסק הדור האט זיך אויך דארף מען זיך צושטעלן, אנטשולדיגט. איך זעה ער האט נאך קינדערישע תאוות, אפשר דארף ער האבן א מיידל אויכעט, מאן ע, וויל, ווער וויל מיט מיר קומען היינט ביינאכט, מאן ע, ע, יומא ווער ס'וויל קומען, אפשר אפשר זוכט מען פאר אים א גוט מיידל אויכעט, וואט א דזשאוק. יעצט כ'האב ווען געוואלט זאגן דער רעווערענד מון האט אן אייניקל וואס איז אראפ אינגאנצן פון וועג, זי זאגט ווייל זי איז געווען מאלעסטעד, אקעי איך וויל עס זאלט אויסהערן איר מעשה, דער רעווערענד מון. ער אמונת ישראל, איינער האט אים געפרעגט צו ער זאל זיך משדך זיין מיט נחום ראזענבערג, נישט יעצט שוין אפאר יאר צוריק, האט ער געזאגט חלילה ער איז אין חרם, ער האט נישט געלאזט בשום אופן, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, דאס זענען די צדיק הדור, האט ער א טאכטער וואס זי זאגט מען האט איר מאלעסטעט, און די טאטע האט נישט געוואלט איר אויסהערן און געבן העלפ, זי האט דריי קינדער צו וויפיל, און זי האט געוואלט ווערן א גויטע, זי האט געוואלט א גט, שי וואנטס אוט, האט זי אויפגעהאדעוועט די קינדער, אויף א גויאישן וועג האט דער מאן זי געסוט אין קאורט, ער האט געווינען, שפעטער האט מען ריווערסד די דיסיזשען פון קאורט, ווייל די קאורט האט זיך נישט וואס צו מישן אין רעלידזשעס אייטעמס, און מען האט איר צוריק געגעבן די קינדער און זי גייט זיי מאכן יעצט פאר גוים, סא רעווערענד מון פאר דו גייסט געבן מענטשן עצות יא שידוכים נישט, וואטש פאר יור טשילדרען, איך וויל דער עולם זאל עס אויסהערן. Well the world Etty Ausch lives in now is light years away from the one in which she grew up.

איי טינק די הארדעסט וואס ליווינג מיי טשילדרען, איי לעפט ביהיינד סעווען טשילדרען, סאו גראואינג אפ אין די קאמיוניטי עז א טשיילד איט וואס א ווערי פאזיטיוו עקספיריענס, איט וואס יור האול ווארלד, ענד איט וואס קיינד אוו א ווערי סעיף עקזיסטענס. סאו מערידזש איז ארעינדזשד טרו א מעטש מעיקער, מיי סון טו בי האזבענד וואס סטאדינג אין איזראעל דעט טיים, סאו הי וואס פלאון אין, ענד ווי מעט טווייס פיפטי מינוטס, ענד ווי גאט ענגעידזשד ענד איי וואס עיטין ענד הי וואס סעווענטין. ענד סאו איי וואס טאלד אז ביי אלל די רולס און האו טו מעיק יור האזבענד העפי און האו טו טעיק קעיר אוו יור האזבענד זיראו סעקס טרעינינג אנד איי דידנט קנאו וואט סעקס וואס איי וואס אינגעיזשד איי דידנט קנאו האו בעיביס ווער בארן אט טווענטי סיקס איי האד סעווען קידס די פירסט טיים דעט איי פעלט דעט איי קודנט דו דיס און ווער איי פעלט סואיסיידעל וואס אין דזשוליי טו טאוזענד פארטין און אט דעט פוינט איי איי טשעקט מיי סעלף אינטו די האספיטעל. און איי טינק איט וואס אין די האספיטעל ווען איי מעיד א דעסישען דעט דעט איי וואנט טו ליוו מיי מערידזש און ריעלייזד דעט וואט איי וואס עקספיריענסינג עט האום וואס נאט נארמעל וואט איי דידנט ריעלייז וואס דעט יערס אוו בינג טאלד וואט טו דו ענד פיזיקלי אביוזד איי וואזנט גאנע סורווייוו אין דעט מערידזש מאטש לאנגער איי שעירד וויט הים דעט איי טינק ווי שוד סעפערעיט ענד הי ווענט קרעיזי, הי ווענט פראם לייק בינג סופער נייס אבאוט איט לייק אוי יא וויל מעיק דיס ווארק טא לייק אוי איים גאנא קיל יו, איי דינט ריעלייז עט דעט פוינט די פאוער ענד סטרענגט אוו די קאמיוניטי, איי וואס א ביט נאאיוו, איי ווענט די פעמילי קאורט איי גאט מיי ארדער פראטעקשען, דעי סערווד איט טא הים.

אפרעיד פאר מיי סעיפטי און מיי טשילדרענס סעיפטי איי טוק מיי טשילדרען און איי לעפט די קאמיוניטי און איי איי מופד אינטו ען אפארטמענט איי טינק דעט וואס די טורנינג פוינט ווען איי רעלייזד איי דאנט האוו מאני פאר ען אפארטמענט איים טשעינדזשינג די סטעטוס קווא איים טעיקינג דעם אוט אוו דעיר האומס ענד איי וואס עט מיי ברעיקינג פוינט ענד דער וואס דזשאסט נאו פייט לעפט און מי.
עטי אוש דזשוינס אס נאו. עטי גרעיט טו האוו יו העיר. טענק יו. טענק יו פאר האווינג מי. סאו יו ווער רעיזד אין א האסידיק קאמיוניטי. יא. סאו דעט וואס אלל יו עווער ניו. יא. איט וואס ען ארעינדזשד מערידזש? אבסאלוטלי. ענד ענד האו וואלד יו דיסקרייב די מערידזש? סאו אהמ מיי עקספיריענס וואס איי טינק פריטי טיפיקעל אהמ וויר איי גאט מעריד ווערי יאנג איי דידנט נאו עני דיפרענט אהמ איי אנלי מעט הים טווייס פאר פיפטין מינוטס סאו איי דידנט נאו עניטינג אבאוט הים פערסענעלי אהמ

פארט אוו אר לייווס.
אבאוט ריפראדוסינג? יא, אבאוט דעפענטלי האווינג טשילדרען ענד יו נאו. סעווען קידס אין עיט יערס? א ליטל לעס, סיקס יערס. זיי האבן טווינס סאו איטס קיינד אוו פאסט. ענד יו ווענט טרו וואט א לאט אוו ווימען גאו טרו וויטש וואס דיפרעשאן אפטער די בירט אוו יור טשילדרען ענד יעט אנאדער טשיילד וויל קאם ענד אנאדער טשיילד וויל קאם ענד יו דיסקרייב איט עז דזשאסט די וואטער וואס געטינג אפ העיר ענד איט אלטימעטלי קעים טו א פלעיס ווער יו קאנסידערעד הארמינג יורסעלף.

אוו הער האסידיק קאמיוניטי ענד הער מערידזש וואד טעיק א לאט מאר דען איווען עטי ניו ענד די ריעליזעישאן שי וואד קאם טו ווען שי דיד וויל סורפרייז יו דעטס נעקסט. ענד וויר בעק נאו וויט עטי אויש הו מעיד די דיסיזשען טו ליעוו הער פעמילי ענד ליוו הער טרוט עטי סאו יו דיסיידעד טו ליעוו ענד עז יו עז ווי הערד אין דעט טעיפ פיעס די ריעקשאן יו סעי וואז סוויפט ענד יוניפארם אין קאטינג יו אףף

יעצט דאס איז געווען א פראגרעם אויף טעלעוויזשען פון מעיגען קעלי וואס די גאנצע אמעריקע וואטשט דאס יעצט מען לערנט זיך אויס א מוסר השכל פון דעם אפאר קלייניקייטן נאמבער וואן ווען די קומסט אהיים און דיין ווייב איז ריין טעל הער יו לאוו הער ווייל דאס איז וואס ס'פעלט זיי ממילא האט זי געמיינט אז אזוי ווי צו שטופן אין די וועדזשעינע מאכט זי נישט ארויס אז ס'איז געווארן געי ווייל מען זאל דיר שטופן אין תחת. ס'איז די זעלבע נעבעך די אומגליק, איף יו דאונט טעל די וואמען יו לאוו הער, יו מעסינג הער אפ, ווייסטו ווען זי ברענגט אהיים יעדעס יאר א קינד? אנבעליוועבל! איך האב געוואלט אז די אלע וואס זיי לערנען אויס חתן מיט כלה זאלן נאך אביסל וויינען, אז ווען זיי גייען אין בעט זאלן זיי מיינען אז זיי שעיקן די הענטס מיט מלאך המוות, סא סא אזא מעסד אפ קאמיוניטי, און נאכדעם דארף מען וויסן נאך אזאך. דארף מאכן א ת קנה ביי אלע קהילות. ווען א איד גייט מיט זיין זון צו מיט זיין טאכטער אונטער די חופה זאל זיין אונטערגעשריבן אז אויב מען צוקריגט זיך מוז דאס קינד ווערן אויפגעכאוועט אידיש לויט די הנהגות פון די קהילה ווי זיי געהערן יעצט און ס'זאל אויכעט האבן א ליגעל דאקיומענט וואס זאל זיין געסיינט מיט צוויי עדות און מיט א נאוטערי פאבליק וואס די קאורט זאל דאס מוזן אננעמען און זאל עס מוזן מאשר זיין און אזוי וועט מען זיך מוזן פירן. דאס הייסט נישט א. קידוש מיט א תנאי? חס ושלום! דאס הייסט אז מען נעמט זיך אזוי אויס. יעצט אונז וואלט נישט געבאדערט גארנישט אז דאס ווייבל זאל איבערלאזן די קינדער אז מען זאל זיי אויפכאווען געהעריג אזוי ווי עס דארף צו זיין, ס'איז פאר איר אויך גרינגער, דאס איז נאר א רשעות וואס די ווייבער קריגן זיך ארום. נאר דאס איז עס, א מאמע איז דאך דאך א מאמע. עכ"פ, אונז האמיר נאך אסאך צו הארעווען. ווען ער זאגט איר ווען: איי לאוו יו וואלט זי געווען א וואוילע פרוי. פארשטייסט? און זי איז נעבעך א געשלאגענער הונט. שוין, דאס איז וואס ס'איז געווען אז מען אביוזט קינדער, זענען זיי אביוזד, און אפילו ווען מען האט חתונה קען מען זיי אביוזן, עטס ווייסט ס'איז דא אין די געזעץ א רעיפ אויף די אייגענע פרוי אויב זי וויל נישט. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך אז ס'איז דא היינט א גרויסע אסיפה גייט דארטן זיין, מען גייט זיך שלאגן אין די קאלעסיעם קעגן די ציונים, קודם האב איך געוואלט זאגן אז איך האב גערעדט מיט'ן פריים מיניסטער אין ארץ ישראל בנימין נתניהו האט ער געזאגט אזוי, טאמער זיי מאכן די אסיפה גייען מיר אויפגעבן די גאנצע מדינה, איז אונז גייען מיר דאך אונטערגיין, און זיי מאכן די אסיפה, פי, די גאנצע מדינה גייט אונטערגיין, זיי האבן מורא, זיי זוכן צו זיי קענען קומען אויף אמעריקע, פארשטייסט, עניוועי, דאס איז איין זאך, און די צווייטע זאך איז, אז כ'האב געוואלט וויסן צו איך מעג גיין צו די אסיפה, צו מ'עט מיך נישט ארויסשריי, צו מ'עט מיך נישט ארויסווארפן מיט שרייען שייגעץ ארויס, איך בין דאך אין חרם, ווייל איך וויל זייער שטארק גיין מוחה זיין קעגן די מדינה. כ'האב דאך נישט קיין שום מצוות איבער געבליבן מיט די תורה, נאר איין זאך וואס מען האט אונז געלערנט, ציונות און קעגן די ציונים, איז אז איך טו גארנישט, לאז מיך כאטש גיין מוחה זיין, איז דארף איך וויסן צו מען וועט מיך נישט ארויס ווארפן, ווייל אז כ'וועל שטערן די שמחה וועט זיכער נישט זיין גוט. כ'האף אז מען וועט עס מברר זיין און וועט צוריק קומען צו מיר, יא צו ניין, האטס מיר אלע א פרייליכן און א ליכטיגן שבת.